א גוטן ערב שבת קודש פרשת מטות און מסעי. כ'האב שוין געמאכט א שיעור אויף דעם די געהעריגע שיעור פון די וואך פון פרשת מטות מסעי, אבער כ'מוז צולייגן דא אן עמערדזשענסי, ווייל יעדן טאג קומט צו נייע זאכן. ס'איז אזוי, די קעיס וואס מ'האט געוואלט איינזעצן ברוך מרדכי'ן איז געווען דריי מענטשן וואס זענען געקומען קעגן אים. דער ערשטער איז געווען דער וויקטים וואס האט אים טאקע איינגעזעצט. דער צווייטער איז געווען איינער. כ'וויל נישט זאגן זיין עכטן נאמען ווייל מ'זאגט נישט קיין וויקטימס, די צייטונג באשרייבט עס, און דארטן רופן זיי אים מיט'ן נאמען פון יואלי, אזוי ווי יעדער אין וויליאמסבורג הייסט דאך יואלי. קיצור, דעם ערשטן איך ווייס איך אנקאנפירמד ריפארטס אז זיי האבן שוין געמאכט א לאו-סוט אויף ברוך מרדכי'ן, און ברוך מרדכי האט שוין באצאלט גרויס געלט אזוי האב איך געהערט, און ממילא איז מען געווען גרייט צו גיין פאר א דיעל אויף אפאר יאר, א יאר צו צוויי, צו וויפיל ער איז שוין געזעסן, איך ווייס נישט, די אלע זאך איז נאר אנקאנפירמד. למעשה מיט אים זענען זיי שוין דורך געקומען און פארטיג. יעצט דער מיטעלסטער, דער צווייטער וואס מען רופט מיר אים יואלי, אים איז רבי אהרן, לויט ווי איך האב געהערט, האט געסטראשעט זיין טאטן, ער האט א שול אין בארא פארק, און ס'טוט זיך דא אן א גאנץ פארדרייעכטס זיי האבן גענומען דעם בחור אויף ארץ ישראל, זיי האבן אים דארטן געהאלטן אין א דארף. גראדע האב איך געהערט אז ער דרייט זיך אין די גאסן אין ירושלים, איינער האט מיך געקאלט אז ער דרייט זיך דא אין מירע ישיבה און ער לויפט נאך נאך בחורים, ער איז דאך נישט אינגאנצן אל דער. עניוועי, צו מאכן א גאנצע מעשה, א לאנגע מעשה זייער קורץ, האבן זיי געוואוסט אז ס'איז שוין נישט דא ווי מ'זאגט דא מיט וועם צו טיש צו גיין, ס'איז דאך שוין אלעס דא, ס'איז דאך ערלעדיגט, מ'האט דאך שוין ערלעדיגט מיטן ערשטן וויקטים און מיטן צווייטן. און דער דריטער איז דאך נאר א מיסדעמינער. שוין, ברוך מרדכי קען שוין גיין וואוטן. מען האט אריינגענומען דא אלן דערשאוויץ, מען האט אריינגענומען דעם אנדערן, איידאלא, וואס ער איז געווען אמאל דא א די עי, און ער האט זיך איבערגעלאזט גענוג פאוערפול קאנעקשאנס, ער איז טשארלס היינס'נס לויער פאר זיין פאנד וואס ער רעיזט געלט, בקיצור. יעצט האבן זיי געהאלטן זייער שטארק, נאר וואס ס'איז דאך א גרויסע פראבלעם, ווייל טאמער ברוך מרדכי גייט צוריק אין די גאס זעמער אלע אויף צרות, און חוץ פון דעם אונז האמער אריינגעלייגט גרויסע כוחות אז די קאמיוניטי זאל זיין קלין, אויב אונז האמער נישט א וועג וויאזוי ס'זאל זאל זיין קלין, נו וואו וועמיר אנקומען? נו שוין, און וואס טוט מען? מ'בעט דעם אייבערשטן. וואס קען מען דען טוהן בעסער פון דעם? ווי איר ווייסט, טשארלס היינס האט אסאך פראבלעמען. אין ניו יארק טיימס איז דא היינט אויך אן ארטיקל וועגן דזשאבאר, דאס איז וואס מען האט אים איינגעזעצט וועגן דעם לייזער פאללאק, באשרייבט ער דארט אז איך בין געגאנגען אינטערוויוען די וואשיאן, דאס איז די סעקאנד אין קאמענד ביי טשארלס היינס, זאגט ער איך האב אים געפרעגט אריבער דרײַ הונדערט שאלות און האט אויף יעדן איינעם געזאגט איי דאונט ריקאל, איך געדענק נישט, זייער פיין. און די טיימס צומאלט אים, ער דארף שטיין אין דזשוליי. אויפן סטענד, און נאכדעם קומט טשארלס היינס אין אוגוסט. ס'איז גרויסע צרות ברוך השם פאר די אלע חברה וואס האבן געטון די אלע קרומע זאכן. עניוועי, די פעדערל גאווערמענט איז שוין דא זייער שטארק פארמישט אין גאנצן טשארלס היינס אפיס, זיי האבן שוין ארויסגענומען קעיסעס, זיי טוען עס אינוועסטיגעיטן, זיי זעען וואס דא איז פארגעגאנגען איז אזא שמוץ אז ס'נישט דא דאס גלייכן. און זיי טוען אויך אינוועסטיגעיטן ברוך מרדכי'ס קעיס. האבן זיי געזאגט פאר טשארלס היינס אונז וויל מיר דא האבן דעם, דעם יואלי, ער הייסט נישט יואלי, אזוי רופט מען אים. די צייטונג רופט אים אזוי, האט טשארלס היינס געזאגט איך וועל דיר אים ברענגען, און מען האט אים אהער געברענגט. משה גאבע, איך האף אז איר ווייסט, ער איז שוין דא, מען האט אים שוין אויסגעפרעגט, מען האט שוין געשריבן פעידזשעס און פעידזשעס וואס ער האט אלץ געזאגט, ער האט אלץ פארציילט וויפיל מאל ברוך מרדכי האט אים מאלעסטעט, ער האט פארציילט אזאלכע זאכן אז עס איז א שרעק געווען צו הערן. און ער האט אויך ארויסגעגעבן נעמען ווער ס'איז געווען אינוואלווד אים צו שיקן אויף ארץ ישראל, ווער ס'האט גערעדט מיט זיין טאטן, און ווער ס'האט גערעדט מיט אים, און ברוך השם ס'האלט דא אז דא גייט זיין עטליכע ארעסטס, כ'ווייס פון עטליכע האט מען שוין צוגענומען דעם פאספארט אויכעט, פון די פאוערפול פעמילי גייט דא זיין פארמישט, ס'גייט דא זיין לעבעדיג. און זיי האבן געמיינט זיי האבן געסעטלט מיט דעם ערשטן עדות, איז שוין אלעס גוט, ווייל דער צווייטער איז שוין אינגאנצן נישט דא, יעצט זענען זיי געוואויר געווארן, אז דער צווייטער איז גאר דער גרעסטער טראבל מעיקער, ווייל ער האט נעבעך אלעס גערעדט, ער האט פארציילט אלעס. יעצט לויט ווי איך הער, איך ווייס נישט צו ס'איז הונדערט פראצענט קאנפירמד, אז דער גרויסער אלן דערשאוויץ הייבט שוין אן צו זען אז ער איז אריינגעפאלן אין א געפערליכן שמוציגן סעספול, אין א סאטמארע סעספול, אין א ווילימסבורגע סעספול, אין א פרומע אידן סעספול, אין רבנים סעספול, ער זעט אז ער איז אויף גרויסע געהאקטע צרות. ס'איז דא יעצט א קאורט. קעיס, און גאנץ אמעריקע וואטשט עס אויפן טעלעוויזשען, ס'איז א מעשה פון איינעם צימערמאן וואס ער האט געשאסן א טינקלען חברה'מאן, און ס'איז דא עדות מיט אלעם, יעדער וואטשט עס, ס'איז דא סי ען ען זיצט אין קאורט געהעריג ווען ס'גייט דער קעיס, און מען קען עס זעהן פונקטליך וואס דארט גייט פאר, איז איינמאל האט דער לויער געמאכט עפעס א דזשאוק, און דאס האט געמאכט עפעס פאר די טינקלע חברה א שטיקל פחיתות הכבוד, איז אלען דערשאוויץ האט אריין געזאגט זיין אפיניען אז ער האלט אז דאס איז געווען א רעישעל סענסיטיוו סטעיטמענט. ער האט דאך אלץ ליב זיך צו לאזן הערן, ער האלט דאך אז ער איז א מען אוו רייטשעסנעס, ער גייט יעצט אנהייבן צו זען אז ער איז אריין געפאלן אין אזא מין שמוץ צו בעקן אזא חזיר וואס ער האט אפגע'חזר'ט א גאנצע שטאט, איך וויל אייך זאגן ווער דער חזיר איז. א ריפארטער האט געפרעגט איינעם, זאג מיר, איך וואלט געוואלט רעדן מיט א וויקטים פון ברוך מרדכי, האט אים יענער געגעבן א טעלעפאן, און די טעלעפאון איז געווען נישט ריכטיג, ס'איז געווען א טרענספאזישאנעל עראר, למשל ס'איז טו פייוו טרי פאור, האט יענער געזאגט טא פאור טרי פייוו. געגאנגען ער האט יענעם אפגעקאלט און געפרעגט איך וויל רעדן מיט דעם און דעם מענטש, זאגט יענער ס'איז נישט דער מענטש, אבער וואס ווילסטו? זאגט ער איך בין א ניוז ריפארטער איך וויל וויסן צו דו ווייסט פון וויקטעמס פון ברוך מרדכי'ן, זאגט ער איך בין אויך א וויקטעם פון אים, כאטשיג דו האסט געדיילט א ראנג נאמבער, קענסט היינט נישט אויפהייבן א טעלעפאון אין שטאט און דיילן א נאמבער אין בארא פארק וואס זאל נישט זיין קיין וויקטעם פון ברוך מרדכי'ן. ס'א מחלוקת צווישן די סייקאלעדזשיסטס און די כלל טוערס צו ס'איז זיבן טויזנט צו אכט טויזנט מענטשן איז ער ריספאנסיבל. ס'איז אנבעליוועבל. סא דער אלן דערשאוויץ הייבט שוין אן צו זעהן אז אויב צו זאגן א דזשאוק קען מען זאגן אז דאס איז א רעישל סענסיטיוו סטעיטמענט, ארויסצולאזן ברוך מרדכי'ן אין אונזער קאמיוניטי איז מאטש מאר דען א רעישעל סענסיטיוו סטעיטמענט, ס'איז א ממש דו לאזט א ווילדע חיה צוריק אין די גאס. און אלן דערשאוויץ זעהט שוין אז ס'איז דא דא דער טורנהיים, ביז יעצט האט ער דאך געוואוסט מיט טורנהיים דארף מען נישט האנדלען ער איז אין ארץ ישראל. נאר געדארפט האנדלען מיטן ערשטן וויקטעם און מיט אים האט מען שוין געהאנדלט. אזוי ווי ער איז געוואויר געווארן אזא מין פראבלעם, הייבט ער זיך שוין אן צו רייסן מיין קאפ, איך הער זאגן אז ער האט שוין געבעטן נאך א האלבן מיליאן דאלער אויפן טיש ווייל ער קען נישט ווייטער גיין ווייל ס'איז געווארן זייער פארפלאנטערט, איך ווייס נישט צו ס'איז הונדערט פראצענט אמת אזוי אזוי האב איך געהערט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן הינדי קאון דו ביסט דאך אזוי לאקי, דו ביסט דאך די לאקיעסט לעידי אין טאון, ביסט א לאקי לעידי. אלן דערשאוויץ הער איך האט ענק אפגעזאגט צו עטס קענטס נישט רעיזן די געלט, שטעל דיר פאר ווי וואלסטו אנגעקומען, דו וואלסט אין ערגעץ נישט אנגעקומען עניוועי, סאו יו מייט עז וועל לעט יור בראדער ראט אין די תפיסה פאר די אלע שייגעץ שטיק וואס ער האט דא געטוהן מיט זנות, ווייל דאס האט אים די סאטמארע רבי אריין געשטיפט, ווייל פאר זנות גייט מען נישט זיצן, מען נעמט א גוטן לויער און מען דרייט זיך ארויס, נאר אים האט די רבי אריין געשטעלט, אונזער הייליגע רבי. עניוועי, דודי ירד לגנו איז דער רבי געגאנגען א שפאציר אויף די וועלט, האט זיך געוואלט אומקוקן וואס טוט זיך מיט זיינע מוסדות, האט ער געזען א חזר וואוינט מיט זיינע טעכטער, הא דעטס פינישט. סא עניוועי, איז צו וויאזוי ס'וועט ווייטער גיין דער קעיס, מיט אלן דערשאוויץ צו נישט. קען זיין ער וועט אליינס מוזן ארויסגיין דערפון, און קען זיין ער וועט עס ווייטער פירן ווייל געלט טוט רייצן א מענטש, אבער למעשה יעצט האט ער א סיריעס פראבלעם, ווייל דער דער צווייטער דער וואס מען רופט אים יואלי, דער האט אלעס פארציילט, ער האט פארציילט וואס ברוך מרדכי האט מיט אים געטון, און נאכדעם ווער ס'איז געווען אלס אינוואלווד מען זאל אים אוועקשיקן אויף אויסלאנד אויף ארץ ישראל, יעצט. ס'זעהט זיך אויס, איך בין נישט זיכער, נאר די fbi האט מסתם אריינגעקומען אין דעם קעיס ווייל מ'האט אים גענומען קראס קאנטרי, מ'האט אים גענומען אקראס די ווארלד. טשארלס היינס וויל עס נאכנישט פארלירן, ער קאאפערירט שוין, ער האט שוין אהיימגעברענגט דעם וויקטים נאמבער צוויי וואס אונז רופן מיר אים יואלי, און ס'האלט שוין דארטן אז ער האט אלעס פארציילט, ער האט שוין אזויפיל גערעדט אז ער ברויכט שוין נישט רעדן גארנישט אויך נישט, און דא איז יעצט א ערנסטע פראבלעם געווארן. ברוך, ברוך מרדכי האט שוין געמיינט ער וואקט. וואק נישט, באצאל, קודם באצאל דעם זעקס הונדערט טויזענט, באצאל דעם און יענעם און אזוי ווייטער. יעצט איז געווארן א מורא'דיגע פראבלעם אין די גאנצע קעיס, ווייל אויב ברוך מרדכי האט נעגאושיעט מיט דעם צווייטן וויקטים, און ער האט געהאט א לויער מסתם צו דעם, און מען האט נעגאושיעט ער זאל אוועק פארן אויף ארץ ישראל, און מען האט נעגאושיעט מיט געלט, מיט סעטעלמענטס, א, קודם כל וויאזוי האסטו דאס געמעגט טוהן? און נאכדעם איז דאך דער פשט אז דו ביסט מודה אז דו האסט עס יא געטוהן, אנישט גייסטו דאך נישט סעטלען. סאו דא איז געווארן די זאך אזוי פארצווייגט אז ווי ס'זעהט זיך אויס האט טשארלס היינס מסתמא געהאט מיר א בעט פאר ברוך מרדכי'ן אדער ברוך מרדכי האט געהאט מיר א בעט פאר טשארלס היינס. ס'איז געקומען צו א פוינט וואס ער האט. באהאלטן די ביגעסט עווידענס וואס מען האט געדארפט האבן צום קעיס האט טשארלס היינס באהאלטן, און ער האט ארויפגעשטעלט א דריטן מענטש אויפן סטענד און אנגענומען די טעסטעמאני פון דעם יואלין אז יענער האט געוואלט גאר ארויסנעמען געלט. שוין, ברוך השם, מען זעט אז דער אייבערשטער גיט אונז סייעתא דשמיא. איך ווייס מיט וועם אונז שלאגן מיר זיך דא? אונז שלאגן מיר זיך דא מיט צוויי פון די גרעסטע לויערס, איינער פון ניו יארק, אדיעלע, א. ער איז דער וואס ער האלט אן טשארלס היינס'ן פאנד רעיזינג, ער איז דער פרעזידענט דערפון, און די צווייטע שלאג מיר זיך מיט אלען דערשאוויץ, אלען דערשאוויץ איז מסתם פון די גרעסטע לויערס אין די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, איך האב ארויפגעלייגט א שטיקל יוטוב, מסביר זיין אז די גאנצע זאך איז נישט געווען אין דער ארדענונג, איך האלט אז דא איז דא אזויפיל פראבלעמאטישע זאכן. א דעטעקטיוו האט פארגעסן איבערצוגעבן א דאקומענט, דאס איז דזשאוקס. כ'האב געזען די גאנצע צייט ביי ברוך מרדכי'ס קעיס אז ס'איז געפארן ממש אין דר'ערד אריין. האב איך מיך געוואונדערט וואו איז דער לויער? דער לויער דעם צווייטן טאג שטייט אויף ער וויל ער זאל אוועק וואקן אלס אן אנערערי דיסטשארדזש. פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען עפעס דער פעיפער. דאס איז געווען פעבריקעיטעד, כ'האב עס געזאגט אין מיין יוטוב. ענד די האול טינג דאזענט מעיק סענס וואס דא איז פארגעגאנגען, דא האט מען געטוהן ממש וואס מ'האט געוואלט. סאו, ס'איז גוטע נייעס, ס'רוקט זיך צום ריכטיגן פלאץ, איך וויל זאגן דעם עולם מערטשעם דזשוליי די עיט, דאס גייט זיין דעם נעקסטן מאנטאג, גייט זיין. גייט זיך אנהייבן די טרייעל. און איך בעט יעדער איינער ער זאל קומען, ניין טוירטי, טרי טוואני דזשעי סטריט, די טרייעל גייט זיין פון דעם וואס מען איז אים חושד אז ער האט געוואלט עקסטארטן געלט, צו ער האט געוואלט קויפן וויטנעסעס, ס'איז שקר און בלאף, ס'וועט פון זיך אליינס ארויסרינען אלעס מערצעשעם. און אונז בעט מיר יעדער זאל קומען געבן סופארט, ווייל מיט דעם וואס מען געבט סופארט צו מאכן א קלין קאמיוניטי און א רייטשעס קאמיוניטי, איז נישט די פשט מען געבט סופארט פאר דעם יחיד, מען געבט סופארט פארן הייליגן באשעפער. ועתה יגדל נא כח השם כאשר דברת לאמר, דאס איז וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, א קלין קאמיוניטי, מען געבט אויך סופארט פאר די תורה הקדושה, מען געט סופארט פאר אונזער הייליגן רעבן דער הייליגער דברי יואל וואס ער האט געגרינדעט די גרויסע מוסדות התורה און ער אין די שטאט האט ער אריינגעלייגט זיינע בעסטע יארן און אויפגעווען טאג און נאכט און געפילעוועט דעם עולם זאלן זיין ערליך און געזאגט דא שלש סעודות תורות און געזאגט דא נשא תורות און געזאגט דא הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה שיינע ווערטער און קרעפלעך דרשה שבועות דער רבי האט זיין בלוט און זיין שווייץ ליגט אין די שטאט. ער האט מער הארעוואניע אריינגעלייגט אין ווילימסבורג ווי ער האט אריינגעלייגט אין ארשעווען און קראלע, און אפשר אין סאטמאר אויכעט. ס'איז אלץ געווען קליינע דערפלעך. אלע אינאיינעם, מסתם ארשעווע, קראלע און סאטמאר האט נישט געהאט אזויפיל שומרי תורה און מצוות וויפיל ער האט דא צוגעשטעלט אין ווילימסבורג. כ'על עס זאגן שענער. כ'מיין אז גוים אינאיינעם אין ארשעווע, קראלע און סאטמאר איז נישט געווען וויפיל ס'האט געוואוינט דא קיין עין הרע אין ווילימסבורג וואס דער רבי האט אהערגעשטעלט. דער מענטש איז דאך געווען א דזשייענט. און אין זיינע מוסדות איז מען געגאנגען מטמא זיין, און אין זיין שטאט איז מען ארום געגאנגען זיין נאמען זאגן, דער רבי, דער רבי זכרונו לברכה, זכרונו לברכה, זכרונו לברכה, און מען האט גערעיפט מיידלעך רעכטס און לינקס, אפילו בית רחל מיידלעך, און ס'האט זיך געגאסן זרע לבטלה אין אלע גאסן וואס דא האט זיך אפגעטון, אינעם הייליגן רבינ'ס מוסדות אין קליימער סטריט, אין די קליימער סטריט סאטמאר. איז געווען פאר אפאר וואכן צוריק וואס מ'האט ברבים בפומבי, איז געווען א אינגערמאן וואס ער איז א מלמד, ער איז געשטאנען און ער האט גענומען א בחור און ער האט אים געמאכט השחתה אין א קליינעם צימער בשעת ווען דער עולם האט געדאווענט מעריב, ער איז שוין נישט געגאנגען אפילו אין בית הכסא. און מ'האט אים געכאפט און מ'האט אים ברוך השם ארויסגעווארפן, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון צו זיין א מלמד, ס'איז ממש א שרעק וואס מ'האט דא געטוהן, און יעדער איז קומען זכרונו לברכה דער רבי זכרונו לברכה, קום כאטש נישט מיט דער רבי זכרונו לברכה. און ס'איז געשעהן א מעשה אז וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו, און דער אייבערשטער. העלפט אונז צו, ס'איז אונז ממש א כבוד אז אונז קעמער טוהן די ארבעט, כ'וועל ענק דערציילן, ס'איז געווען דריי מענטשן, חנניה מישאל ועזריה, דער קעניג נבוכדנצר האט געשטעלט א ציילעם אין בקעת דורא און ער האט געוואלט אז יעדער זאל זיך ביקן און זיי האבן זיך נישט געוואלט ביקן, כאטשיג זיי זענען געווען זייער נאנט צום קעניג, זיי זענען געווען באדינער ביים קעניג, און זיי האבן געוויסט ווי פאוערפול דער קעניג איז, איז געגאנגען דער קעניג און ער האט ארויסגעשטעלט א ציילעם. תוס' זאגט ס'אפילו נישט געווען קיין ציילעם ממש, נישט קיין עבודה זרה, און געהייסן יעדער זאל זיך ביקן, שטייען טויזענטער און טויזענטער מענטשן און יעדער געבט זיך א ביק אויף די פלאר, דריי ריזיגע מענטשן שטייען דארט חנניה מישאל ועזריה און זיי ביקן זיך נישט, רופט זיי דער קעניג צו וואס האסטו געטון? זאגן זיי ליסן, ס'איז א עבודה זרה, ציילט מען זיך נישט ביים ביקן, זאגט ער אריין אין קאלעך אויבן, פיין, אריינגעווארפן, זיי האבן זיך ארום שפאצירט דארטן, אפאר מינוט שפעטער, זאגט דער קעניג, וואס איז דאס? זאגן זיי, דאס איז דא א באשעפער וואס ער היט אויף זיינע מענטשן, און זיי וואקן ארויס נישט פארברענט. זאגט די גמרא, ווי זענען זיי געגאנגען חנניה מישאל ועזריה? איז איין דעה אין די גמרא איז, טבעו ברוק, זיי זענען פארטראנקן געווארן אין שפייעכץ. איז רש"י מסביר, נישט אז מען האט געשפיגן אויף זיי. געשפיגן האט מען אויף א איד, יעדער האט געשפיגן, ווי מען האט געזען א איד האט מען געשפיגן. מען האט געזאגט יש לך אלוק כזה דו האסט אזא גרויסן באשעפער ואתה משתחוה לצלם און דו ביקסט דיך פאר א צלם. איז געשפיגן האט מען אויף אידן און חנניה מישאל ועזריה האבן נישט געקענט דורכטראגן די יסורים אז מען שפייט אויף אידן וואס ווען זיי טוען ווען די זעלבע וואס אונז וואלטן זיי אויך געקענט אריינגיין אין קאלעך אויבן און ארויסגיין לעבעדיג און אונז האבן דאך א גרויסן באשעפער דער אייבערשטער בעט אונז און ווארנט אונז און שטראפט אונז און געבט אונז גוטס אויך. און ער זאגט איין זאך אלקיהם של אלו שונא זימה דעיס איז מיין גרעסטע פיינט און יעדער האט עס צוגעלאזט, מענעכיג האבן זיך נישט געוואלט שמוציג מאכן די הענט, מענעכיג זענען אליין פארכאפט זיי קענען נישט שטיין ס'אל אנהאלטן, און מענעכיג האבן פשוט געזאגט ניין איך וויל זיין א שיינער איד איך וויל נישט מ'זאל מיך רודף'ן, און מ'האט מורא געהאט פאר אפאר שמוציגע ראצערס, מ'האט מורא געהאט פאר שלום שניצלער, מ'האט מורא געהאט פאר דעם אנדערן פון משמרת הצניעות, יידל וואלף, מען האט מורא געהאט פאר יוסף דוד קרויז, און מען האט מורא געהאט פאר די משפחת הסרחי, די שטערן משפחה, מיילעך שטערן, און דער אנדערע שטערן, דער מנהל פון די תלמוד תורה פון וועבערלי, יצחק שטערן, און קוק זע מען האט אויפגעטוישט פאר וועם? מען האט אויפגעטוישט דעם באשעפער וואס האט באשאפן די גאנצע וועלט, און ער פירט עס שוין אזוי זעקס טויזנט יאר באלד, און ער וועט עס פירן אויף אייביג. ואחרי ככלות הכל לבדו הוא ימלוך נורא והוא היה והוא הוה והוא יהיה האטס ענק דערשראקן פאר א משה טעראריסט פרידמאן האטס ענק דערשראקן פאר א משמרת הצניעות אונז קען מיר זאגן ברוך השם אונז האמיר זיך נישט דערשראקן הייליגער באשעפער אונז דאנקן מיר דיר פאר דעם התגלות וואס דו האסט אונז געוויזן און וואס דו ווייזסט אז דו ווילסט אויכעט אז די שקצים זאלן גיין אין תפיסה זאלן זיך נישט דרייען מער צווישן אונז און מען גייט יעצט אויכעט מען האט שוין ס'איז אפאר חברה סובפינעט, מ'האט זיי שוין צוגענומען די פעספארטס, די אלע וואס זענען געווען פארמישט אין אוועקשיקן דאס יונגל, ס'איז דא פון משמרת הצניעות עטליכענע וואס זענען פארמישט, און כ'האב ענק אייביג געזאגט, כ'האב ענק געזאגט אויפן האטליין, רבותי נעמטס נישט קיין טשענס, דו וועסט קיינמאל נישט וויסן וויאזוי און ווען דיין נאמען גייט ארויסקומען אז דו ביסט געווען א שותף אין דעם וואס דו האסט געוואלט אינטימידעיטן וויקטימס און וויטנעסעס. יו וויל נעווער פיגער אוט האו ענד ווען, דער אייבערשטער האט זיינע וועגן. און יעדער האט דא געטוהן וואס מען וויל, די פאוערפול פעמילי איז דא איינער וואס ער האט שוין סערענדערט זיין פעספארט הער איך, און ער גייט שלעפן א בעט פאר מאיר לעבאוויטש כאפן א בעט, מאיר גייט כאפן פאר זיין טאטן ברוך מרדכי, און ס'וועלן נאך זיין נאך אפאר וואס וועלן גיין דארטן, איך האב נאך נישט אפילו ארויס אלע נעמען, איך ווייס נישט ווער זיי זענען, איך האב געהערט נעמען אבער איך קען נישט יעדן. סאו יעדער וועט אנהייבן צו כאפן בעט און ס'וועט זיין א מחיה, און די לעצטער וועט כאפן איז טאן פאר טשארלס היינס אויך א בעט. טאמער די פעדערל קומט אריין יעצט אין דעם קעיס ווי ס'זעהט זיך אויס אז זיי וועלן אריין קומען האט ברוך מרדכי נישט קיין טשענס צו מאכן א דיעל האט ער אומזינסט באצאלט די אלע געלטער, ער האט באצאלט פאר די וויקטימס געלטער און הינדי קאון שוד בי ווערי העפי אז זי האט נישט באצאלט פאר אלען דערשאוויץ קיין געלט ווייל איר'ס ברודער וואלט פונקט אזוי אויסגעזעהן. ס'איז געווען אין קאורט פרויען וואס זענען געוואלט קומען פאראויס, נישט געווען פעסט סטעטשו אוו לימיטעישאנס. און נאכדעם איז דא נאך איין פרוי וואס האט אויך געוואלט קומען אין די סטעיט האט דאכט זיך מיר א לאו מען קען נישט אינדייטן צו קאנוויקטן א מענטש נאר מיט צוויי עדות אין די פעדערל קאורט אפילו מיט איין עדות קען מען אויך קאנוויקטן צו אפילו איינזעצן איך קען נישט פונקטליך די לאוס באט ס'איז געקומען טשעינדזשינג טיימס מיטן אייבערשטנ'ס הילף. דער אייבערשטער איז א מאריך אף וגובה דיליה דו ווילסט וויסן ווי לאנג איז דער אייבערשטער א מאריך אף וועל איך דיר עס געבן פונקטליך ס'מעסט זיך נישט אין טיים. פינף מינוט, צען מינוט, א האלבע שעה, א יאר, צוויי יאר, פינף יאר, צען יאר. ס'מעסט זיך נישט אין טיים. דער אייבערשטער איז א מאריך אף, ביז אזוי לאנג ווי איינער נעמט זיך נישט אן אויף די וועלט קעגן די עובר עבירה. ביז דעמאלטס איז ער א מאריך אף. פארוואס? ווייל סוף כל סוף די וועלט איז געגעבן געווארן פאר מענטשן. און אז דער אייבערשטער וועט אינטערווינען יעדעס מאל איינער וועט זינדיגן, ער וועט אים אראפנעמען, עט נישט זיין קיין בחירה. איז אז מ'קומט און מ'איז מכשיל א גאנצן ציבור אידן. און מען טוט נאך מיט יעדן זיך צו האמפערן, און מען טוט יעדן באליידיגן, און מען טוט יענעם איינזעצן אז יענער האט גאר געוואלט זיין דער בעל עבירה, וואס דאס איז שקר, איז ביז ווילאנג איינער קומט נישט און ער זאגט נישט רבותי מען טאר נישט, ביז דעמאלטס איז דער אייבערשטער מאריך אף די מינוט ווען יענער נעמט זיך שרייען רבותי מען טאר נישט. בעט דער אייבערשטער א גובה דיליה. כ'האב געהאלטן אין איין זאגן די גאנצע צייט, צוויי דריי יאר רעד איך שוין, דער קאסובער חזיר, די אלע רבנים זענען געווען פארמישט, זיי האבן געטרייט צו באהאלטן די זאכן, האב איך זיי געזאגט, קינדערלעך טוטס עס נישט, עטס טוטס א געפערליכע עוולה, די סוף גייט זיין אז די רעגירונג וועט מאכן א קרעק דאון אויף די אלע זאכן, און די סוף גייט זיין אז מ'וועט ענק כאפן מיט די אלע זאכן, סאו פליז דאונט דו איט. נאר יעדער האט זיך אויסגעלאכט, ו ו נחום ראזענבערג זאגט, נחום ראזענבערג האט עפעס א ווארט, ער האט נישט קיין שול, ער האט נישט, ער האט אפילו נישט ווי צו דאווענען, אבער ער האט גארנישט, ער איז גארנישט, ווער איז ער, ער זאגט, העט ער זאגן. אונז האבן מיר גרויסע קאנעקשאנס. און זיי האבן זיך פארלאזט אז דער אייבערשטער וועט ווייטער זיין א מאריך אף, אבער אזוי ווי מען האט אנגעהויבן צו שרייען זעט דער אייבערשטער, אונז וויל מיר, איז דער אייבערשטער האט זיך אריינגעקומען אין די גאנצע מלחמה. און ס'איז יאר השם פניו אליך ויחנך, דער אייבערשטער גייט ווייזן אז איצט וועלן מיר קענען מצליח זיין זיך צו שלאגן פאר זיין הייליג נאמען און פאר זיין הייליגע תורה, צו האבן א קלין קאמיוניטי און מען זאל נישט קענען טאטשן יונגלעך און מיידלעך יעדער חזיר צו טאטשן וכדומה, און דעיס איז א געוואלטיגע אטשיוומענט ברוך השם. יעצט איך וויל זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא יעצט גרופעס מיט מיידלעך וואס מען פארט אויף ארץ ישראל, מען פארט מיט קאונסלערס מיט אלעם, מען רעדט זיך איין אז די קאונסלערס זענען גרעסערע ערליכע אידן ווי נחמיה וועבערמאן, וויל איך ענק זאגן ס'איז שקר, נחמיה איז געווען דער גרעסטער צדיק דא אין שטאט, ער האט אזויפיל הונדערטער מיידלעך מחזיר בתשובה געווען, ער האט געמאכט ס'זאל נישט אראפגיין פון וועג, אזוי האב איך געהערט אין קאורט, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אזוי האט געזאגט איינע א מיידל, מאנדל דאכט זיך מיר הייסט זי, וואס איר טאטע האט זי ארויסגעווארפן, זי האט זיך געדרייט צוויי יאר ביי אים אינעם אפארטמענט אונטן אן א געלט. ער האט געטוהן פאר כלל ישראל אנבעליוועבל, איך האב מורא'דיגע אטשיוומענט, אבער אז דו שיקסט מיט יענעם מיט א פרעמדן ווייסטו דאך נישט צו ער איז אזוי ערליך ווי נחמיה, אז זיי טוען זנות אין אווערסיס איז אנדערש די גאנצע זאך אויכעט, ס'האט אנדערע געזעצן אין יעדן שטאט אין יעדן לאנד, סאו בעיסיקלי ווען דו שיקסט דיין טאכטער שיקסטו זי נעבעך נעבעך אין א לייבן גריב, א טאטע האט מיר יעצט געוויזן, זיין טאכטער האט זיך איינגעשריבן אין די גרופע נאך פאר טרם יקראו ואני אענה, פאר זיי זענען נאך ארויסגעפארן איז שוין ארומגעגאנגען אזאלכע אימעילס פאר די אלע ארץ ישראל'דיגע שאבאב'ניקעס פאר די מיידלעך דארט און דאס איז א ביזנעס דאס איז א געים. ווייזט מיר איינער זיין טאכטער איז איינגעשריבן אין א גרופ און זיי ווייסן שוין פונקטליך ווי זיי האבן זיין יעדע נאכט און דארט גייען שוין אנווארטן די בויס און דאס איז בעסיקלי דאס איז א זנות פראגרעם. און ס'איז אווערסיס קען זיין מ'קען יענעם נישט סוען, איך קען נישט די געזעצן וויאזוי איז ווען אן אמעריקאנער פארט און מ'מאכט מיט אים זנות אין ארץ ישראל און ער איז אנדערעידזשד, איך קען מיך נישט אויס די אלע געזעצן נאר אזויפיל ווייס איך אז איך קען אנזאגן יעדן טאטן, דיין טאכטער וויל פארן אויף ארץ ישראל? איך בין נישט דערקעגן, זי קען פארן, זי זאגט זי וויל זוכן א שידוך, עס קען זיין זי וויל מתפלל זיין ביי קבר רחל. קען זיין, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט די אלע זאכן, איך וויל דאך נאר בעטן איין טובה, צאל צוויי טיקעטס, איינס פאר איר און איינס פאר דיין ווייב, און זאלן זיי ביידע פארן, לאז נישט די קינדער מיט די גרופעס, איך האב זייער אסאך אינפארמעישאן וואס דארט טוט זיך, און דער וואס ס'פארט מיט דער מחנך צו די מחנכת, כאפט נאך נישט פינף פראצענט ווי די קינדער זענען היינט עדווענסד אין טעקנאלעדזשי און ווי זענען עדווענסד מיט אלע מיני עניני זנות אזוי אז אין פראנט פון דיינע אויגן קענען זיי מזנה זיין דו וועסט אפילו נישט כאפן. כ'וויל זייער שטארק בעטן דעם עולם, לאז נישט קינדער פארן, נישט קיין יונגלעך און נישט קיין מיידלעך. מיידלעך דארף מען זיכער נישט לאזן פארן, און יונגלעך טאר מען אויך נישט לאזן פארן. און אז דו האסט דארטן א קינד און ס'גייט אנהייבן צו קומען יעצט דער בין הזמנים, די ליטווישע האבן בין הזמנים אין אב. ברענג אהיים דיין קינד, לאז אים נישט דארט. די שפעזן פון טויזנט דאלער איז נישט אזא גרויסער לאס ווי טאמער מ'וועט אים מאלעסטן, אדער ער וועט פארן אין מדבר יהודה און ער וועט זיך איבערקערן מיטן דזשיפ און ער וועט געהארגעט ווערן. יעצט וויל איך רעדן נאך א זאך, דער אהרן רייז, דער ריז ראז רייז, איך ווייס נאכנישט וויאזוי ער הייסט אפילו, דער וועלט'ס חזר, איז געווען יעצט אין לאנדאן, ער איז אין לאנדאן, ער האט דארט א קאר סערוויס, בעלז האט זיך מיט מיר ארומגעשלאגן, זיי האבן געוואלט ווייזן נחום ראזענבערג גייט נישט פירן די שטאט, נאר ווער גייט פירן די שטאט, בעלז גייט פירן די שטאט, זיי האבן גענומען דעם אהרן ריז ראז רייז, זיי האבן אים. נישט געשיקט פאר העלפ, זיי האבן אים ארויסגעגנב'ט פון דעם בעלגישן שמוציגן מעשה וואס ער האט אפגעטון דארטן מיט צוויי מיידלעך אינעם טרעין סטעישאן, זיי האבן גענומען א גוטן לויער, זיי האבן געמאכט א גוטן דזשאב, פיין, סאו אהרן ריז ראז רייז איז ווייטער אין לאנדאן, נאו פראבלעם. יעצט איז געווען א הקמת אבן הפינה פאר א תלמוד תורה וואס בעלז בויעט אין לאנדאן, און מען האט געשטעלט דארטן די יסודות פונעם בנין מיט אלעם, ס'איז געווען אסאך מאד, מען האט געמאכט סיעטס ווי די שיינע אידן זאלן זיצן, דערציילט מיר איינער אז ער האט געזען ווי אהרן ראז ריז רייז האט געטשעפעט א יונגל דארט אויף די אנדערע זייט פונעם גדר ווי קיינער דרייט זיך נישט, זאגט ער מיר אז זאלסט וויסן, און ביי די וועי איך זאג דיר דאס אלעס קען זיין ס'איז א ליגנט אויכעט איך ווייס נישט, נאר איך מיין אז נישט, ווייל למעשה די וואס האבן מיר געגעבן אייביג די אינפארמעישאנס, העפענד טו העוו בין גיווינג מי די טרו אינפארמעישן די האול טיים. שרייבט ער אזוי מען האט אים געכאפט און ער האט געארבעט אז מען זאל גראד גיין צום דיין אים צו פארציילן ווייל זענען אלע קאנווינסד אז דער טעם פארוואס בעלז בעקט אים איז ווייל יענקל פירער האט אים נעבעך מאלעסטעד און היינט איז ער נעבעך א צובראכענע נשמה און ער לויפט ארום כאפן אנדערע אבער למעשה איז געווען אז דער מענטש וואס האט אים געכאפט, מיט א דרייצן יעריג יונגל האט ער זיך דארטן געהאט געטשעפעט און געשפילט, יעצט דער טאטע פון דעם קינד וויל נישט רעדן, און אהרן רייס טענה'ט אז ער האט סתם גערעדט מיט דעם קינד, און די עסקנים שרייען ס'איז שקר ער איז א ליגענער קיינער רעדט נישט מיט א קינד סתם באהאלטענערהייט. יעצט מען פראבירט יעצט מיט די טאטע צו ארבעטן אז ער זאל ארויסקומען, און ער וויל נאכנישט, מסתמא האט ער פרעשור, יעצט ווער איז באמת'ן שולדיג פאר די גאנצע זאך טענה'ן זיי? דער בעלזער דיין מ'האט אים שוין געכאפט דאס צווייטע מאל אפאר חדשים צוריק האט מען אים געכאפט די ערשטע מאל און יעצט א צווייט מאל און ער האט אים געשיקט צו איינעם א מדריך ער הייסט חיים העניג צו האניג ער איז זייער א חשובער יונגערמאן. און דעמאלטס האט זיך געהאנדלט אז זיין ווייב איז א יונגע פרוי, זי וויל א גט פון דעם משוגענעם, און געגאנגען דער דיין, ער האט געהייסן חיים העניג זאל אים מסביר זיין און פאר איר אז קיין גט וועט דא נישט זיין, און ממילא מיינט די שטאט אז ער איז שוין געווארן א נארמאלער יונגערמאן. יעצט, ווער איז דער דיין? צו וועם האט מען זיך געווענדעט? מען האט זיך געווענדעט צו איינעם. הרב יאסל באבאט וואס איז א פיינער דיין זאגן זיי און א וואוילער איד, נאר ער האט זייער מורא פון די טעראר פון די משפחה פון אהרן רייס ווייל אלע דאווענען זיי ביי אים אין בית מדרש, יעצט די משפחת קליין די קינד וואס מען האט נעבעך פוגע געווען וויל בכלל נישט רעדן, ער זאגט נאר אליינס פאר מענטשן די מצב איז נישט גוט. צוביסלעך הייבט אן די גאנצע מעשה זיך צו צושפרייטן. און יעדער איינער זאגט שוין היינט אין בעלז מען דארף גיין צו די משטרה. און יעדער איז שוין מודה מ'האט צו טון מיט א מניוול, א נישט סתם א מניוול, נאר א מניוול מקצועי, ער איז א פאכמאן.
און ער איז אויכעט אזוי קראנק אז ער קען זיך פשוט נישט האלטן די הענט ביי זיך. ער טאטשט אלע קינדער מיט אלע בחורים. און זיי זאגן נאך א זאך. ער איז נישט אינגאנצן נארמאל אויך נישט. צו זאגן ער קען אריינגיין אין א גדר מ'זאל אים רופן א שוטה אינו מרגיש און ער כאפט נישט וואס ער טוט. און דאס איז גענוג א גרויסער פראבלעם פאר בעלז. ווייל איך וויל ענק נאכאמאל זאגן, כ'קען נישט פארשטיין דעם בעלזער רב ער בויעט און בויעט מוסדות און מוסדות. ער וועט ארויפקומען אויף יענע וועלט וועט מען פרעגן וואס האסטו געבויעט? האסט געבויעט בתי זונות? האסט געבויעט תלמוד תורה'ס מיט מיידל סקולס מיט זנות? ס'איז ממש נישט צו פארשטיין. אויף וואס בויסטו? יעצט, זיי זאגן ס'איז דא נאך א פראבלעם. מ'האט מיר געשיקט א בילד אז דער פיפטע פון אויבן אן איז געזעסן דער גרויסער הרב דער מנוול דער צבי מיילעך האלטאווסקי, וואס כ'האב ענק שוין געזאגט ווער דאס איז, דער האלטאווסקי איז היינט דער רב אויף אייראפע, און ס'דא די בית דין פון יוראפ פאר די. רוסישע פאר די טוירד ווארלד קאנטרי, און אים האט מען געכאפט אפאר יאר צוריק ביי רב לייביש אין מקווה האט ער מכשיל געווען קינדער. און אזוי ווי ער איז געווען א איידעם ביי דעם דיין גרינפעלד, ס'איז געווען א חשובער בעלזער דיין, האט מען אלעס פארשוויגן, עד כדי כך אז רב לייביש אליינס האט דעמאלטס געזאגט פאר די עלטערן גייטס נישט צו די פאליס, ווייל ער האט געטענה'ט דו ביסט א באלעבאס, און ער איז א דיין'ס א זון, און ער איז אליין א דיין, און ס'וועט דיר קיינער נישט גלייבן. וואס ביי די וועי דאס כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם דאס איז געווען רב לייביש'נס א לייף טיים מיסטעיק ווייל ווען ס'איז געקומען דאס מיידל ביי אונז אין ניו יארק און זי האט געזאגט אז נחמיה האט איר געטאטשט האבן נאך די צייטונג שרייבערס געשריבן פרייטאג די גאנצע צייט איטס היז ווארד עגענסט הער ווארד זיי האבן אפילו גערעדט צו איינע פון די דזשורארס און מ'האט נישט געקענט דיסיידן. און ס'איז געבליבן אז דער נחמיה העט אוועקוואקן. אבער ס'גייט נישט אזוי רבותי דארט איז דא מענטשען צוועלף גוים וואס זיי הערן אז א מיידל שרייט זענען געזעסן אַכצן שעה אליין אין א קאר, האבן זיי שוין געוויסט אז אַכצן שעה אין א קאר זיצט מען נישט סתם אזוי, און זיי האבן אים געטראפן גילטי. די זעלבע דא אויכעט. דער ר' לייביש האט געדארפט וויסן אז ס'דא א באשעפער, און דער באשעפער פירט די וועלט און דו דארפסט שרייען. כ'האב אייך שוין געזאגט פאריגע וואך און פאר צוויי וואכן, יעדעס מאל ווען אונז האמיר געשריגן האמיר געמאכט א טומל, כאטשיג אונז שלאג מיר זיך מיט די גרעסטע פאליטיקעל פיגורן, מיר שלאג מיר זיך מיט טשארלס היינס, וואס יעדער האט מיר געזאגט ווען כ'האב אנגעהויבן זיך צו שלאגן, דו העסט זעהן ער לאכט פון דיר. דערווייל האלט ער פאר אן ארעסט. לויט ווי די עף בי איי פירט יעצט, העט ער מסתם גיין זיצן. וואס איז געשעהן? איך בין שטערקער פון טשארלס היינס ער האט מער געלט פון מיר ער האט מער פאוער פון מיר נאר איין זאך ער האט נישט מער געלט און מער פאוער פונעם רבונו של עולם דער רבונו של עולם זאגט לי הכסף לי הזהב און דו דארפסט נאר טוהן וואס איך הייס דיר איך וועל פירן די מלחמה נישט דו דער אייבערשטער זאגט ביי משה רבינו משה רבינו הייבט אן צו וויינען צום אייבערשטן ווי גיימער דא דא איז דער ים אויף איין זייט די מצריים לויפן נאך אויפן צווייטן זייט. זאגט דער אייבערשטער, ויאמר ה' אל משה דבר אל בני ישראל ויסעו, דזשאסט גאו! האסט א פראבלעם מיטן ים? דאס איך וועל נעמען קער. האסט א פראבלעם מיט די מצריים? איך וועל פון דעם אויך נעמען קער. והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, מאך נישט קיין חשבונות. דאס איז געווען די גרעסטע מיסטעיק וואס רב לייביש האט געמאכט, און דאס איז א עוון בלתי יכופר. דער רב לייביש דארף זיך אויפשטעלן אין שול און זאגן רבותי איך האב געמאכט דעמאלטס א טעות. ווייל דעמאלט זאל דער עולם וויסן אז מען דארף יא טון צו די זאך. מיין חבר האט זיך גענומען שלאגן מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש, ברוך מרדכי איז א דזשייענט, א מנוול פערציג יאר, קען אלע לגיונות, אלע תכסיסי מלחמה, האט שוין אפגעפירט הונדערטער, נישט הונדערטער נאר טויזענטער און צענליגע טויזענטער קינדער אפשר ווער ווייסט וויפיל, און ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט דער אייבערשטער וועט מיר העלפן, און ער האט זיך גענומען שלאגן מיט אים. ער האט געטוישט זיין זון?
שלאג זיך מיט אים נאכדעם וועט דער אייבישטער אריין קומען אין דעם פיקטשער. דאס זעלבע זאג איך פאר בעלז, איר האט צוועלף דרייצן מענטשן וואס זענען געקומען קעגן יענקל פירער, גייט שלאגט זיך מיט אים, ולה' הישועה. דער רבי אזוי גרויס ווי ער איז וועט ער אזוי איינשרימפן, וואטש ענד סי. ווען ער האט דעמאלטס פוער פיו געווען קעגן דעם סאטמאר רב און קעגן חתם סופר, און די רבנים האבן אויף אים ארויסגעגעבן בריוון, נאך היינט שטייט עס אים נישט גוט. און דרייסיג יאר שפעטער האט ער געמוזט שיקן א מנין איבער בעטן דעם סאטמאר רב, און ס'שטייט אים ווייטער נישט גוט. סא דאס איז וואס עטס דארפטס וויסן, דער אייבערשטער פירט די מלחמה, ער וויל נאר זעהן צו דער עולם האלט ביים פירן די מלחמה, דעמאלטס קומט ער אריין אין דעם פיקטשער, און ווען נישט פאלט אלעס. סא דער דיין זיצט דארטן אויבן אן, דער פיפטער אויבן אן. און ער איז א גרויסער דיין, מען טראסט אים אויף אלע שאלות מיט אלעם, ער איז דער אייראפעאישער דיין, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר, און אזוי זעהן מיר אונז אויס. און דאן קענסטו זעהן נאך א זאך, ער איז געזעסן אויבן אן ביים פראטעסט קעגן די ציונים, זעהט אויס ער האט אויכעט ארויס דעם סאטמארען פארטל זייער קלאר, וואס איז דער פארטל, איך האב נישט קיין פראבלעם, איך מעג טוהן וואס איך וויל, איי דער אייבערשטער האט געגעבן א תורה, איך וועל שרייען אויף די ציונים. זיי פאלגן נישט די תורה. דער ציוני פאלגט נישט די תורה פון זכור את יום השבת לקדשו. ער האט געמאכט א מדינה וואו מען טאר נישט. פאלגט נישט די תורה. דו פאלגסט נישט די תורה בזנות. סאו פארוואס? כ'מיין ווער ביסטו בארעכטיגט זאלסט אויף אים שרייען? ווען ער איז קלוג נעמט ער זיך צוריק שרייען. ווען ער איז קלוג קומען זיי אין פראנט פון אלע חדרים זיי ברענגען גרויסע צעטלעך דארט שטייט לא תנאף ענד דעטס איט ענד דעטל שאו יו ווער יור אפ טו. איך בעט דעם בעלזער רב אז דו האלטסט די חזירים בויעסטו פארן סמך מם א געהעריגן פעסטונג. אונז האב מיר געהאט אן אלטן צובראכענעם רעבן דעם דברי יואל מען האט אים געפאפט רעכטס און לינקס מען האט געזאגט מען רעדט מיט די קינדער מען האט נישט גערעדט מען האט געמאכט פון דעם איד חוזק יעדן טאג. מען האט געזאגט מען נעמט נישט קיין געלט פון די ציונים, מען האט יא גענומען, פון באנק לאומי נעמט מען נישט קיין געלט, מען האט גענומען לאונס, מען האט געזאגט אז מען נעמט נישט קיין געלט פון די יונייטעד דזשואיש אפיעל, מען האט יא גענומען, מען האט זיך אויסגעלאכט פון דעם איד, דער איד איז געווען אן אלטער איד וואס מען האט מיט אים געטון וואס מען האט געוואלט, ער האט געמיינט אז ער האט ידידים, בעלזער רב איר זעט אויס דעם זעלבן מצב, איר מיינט איר האט ידידים, איר מיינט אז די פירער חברה, די ברידער זענען אייערע ידידים. זיי זענען א שונא פאר אייך און פאר בעלז און פארן אייבערשטן און פאר די תורה און פאר יעדן דבר שבקדושה. און איך וויל אייך בעטן בעלזער רב באהאלט'ס נישט די אלע זאכן ווייל איך וויל אייך דערציילן א מעשה. ס'איז דא א מענטש וואס ער הייסט נחום לאם ער איז אסאך מער פאוערפול פון אייך. ישיבה אוניווערסיטי איז אמאל שולדיג געווען פערציג מיליאן דאלער און ער האט עס ארויסגעראטעוועט אויף א סורפלוס פון אפאר הונדערט מיליאן דאלער פלאס בנינים. ער האט געהאט א קאנטרעקט א לייפטיים קאנטרעקט און ער האט געלאזט צוויי משפחות, צוויי מגידי שיעורים האט ער געלאזט אין ישיבה אוניווערסיטי, זיי האבן מאלעסטעד קינדער, און ווען ס'איז געקומען צו א פונקט ווען ס'איז שוין געווארן זייער הייס דער מצב, האט ער זיי ביידע געשיקט אויף ארץ ישראל מיט א גוטן רעזעמעי אז זיי זענען די בעסטע מגידי שיעורים. ער איז היינט אלט צוויי און אַכציק אדער דרײַ און אַכציק יאר, די מעשה איז שוין אלט דרייסיג יאר, און ער האט היינט די וואך האט ער געמוזט רעזיגנירן אנדער פרעשור, און אפאלאדזשייזן צו אלע תלמידים וואס זענען געווארן נפגע פון די צוויי חזירים, און מען האט זיי שוין פון ארץ ישראל אויך ארויסגעווארפן, און ער גייט אראפ נישט דער היראו נחום לאם, נארמען לעם, וואס ער האט אויפגעטוהן פאר ישיבה יונעווערסעטי, ער גייט אראפ ווי דער גרעסטע דרעטליגער, אזוי ווי ברוך מרדכי ביי אונז איז נארמען לאם היינט אין ישיבה יונעווערסעטי. און אז איר ווילט וועל איך אייך פארציילן א סוד, איך בין אמאל געפארן מיטן באיאנער רבינ'ס טאטן אויף א פליגער אויף ארץ ישראל, זענען געפארן אויף לג בעומר און איך בין אויך געפארן, האב איך אים געפרעגט ווי קענט איר צולאזן ס'איז דא דארטן ביי ישיבה אוניווערסיטי איז דא דארטן א געי פלאץ פאר משכב זכר'ים, מען מוז עס האבן ווייל טאמער נישט געט די גאווערמענט נישט קיין געלט ווייל ס'איז נישט איקוועל אפערטונעטי. האב איך געפרעגט דעם באיאנער רבי'ן ווי קענט איר זיין דארט א מגיד שיעור, ווי קענט איר דארטן זיין א משפיע? זאגט ער איך האב זיך ארומגעקריגט מיט נארמאן לאמ'ען ער האט מיר געזאגט אז דו ווילסט נישט, ס'געפעלט דיר נישט קענסטו דיר גיין. נו איבערלאזן א פרנסה האט ער נישט געוואלט איז ער געבליבן און ער האט געהאלטן מיט דעם וועט ער עפעס אויפטון ווייל ער וועט רעדן מיט די בחורים. און נארמאן לאם האט דעמאלטס געזאגט א דרשה אזוי, ס'דא ישיבה יוניווערסיטי, אין א ישיבה טאר נישט זיין משכב זכרים און אין א יוניווערסיטי מוז מען לאזן ווייל טאמער נישט געט נישט די גאווערמענט פאנדינג. זיי קריגן מסתם הונדערט מיליאן דאלער א יאר פלאס. איז במילא זאגט ער ווער ס'זינדיגט אלס מיט דעם משכב זכר דער איז קומט אונטערן נאמען יונעווערסעטי און ווער ס'איז ערליך קומט אונטערן נאמען ישיבה. מיט אזא לצנות האט נארמאן לאם אוועק געמאכט די גאנצע תורה. פון דעסטוועגן דאך האט אים קיינער נישט ארויסגעווארפן און ס'איז אים געלונגען ווייטער צו פירן. ווייל קעגן משכב זכר, איז דא א קאנטרעווערשעל אישו יא צו ניין, די חזירים ווילן עס, די ערליכע אידן ווילן עס נישט, אבער קעגן טאטשן קינדער, קיינער אין די וועלט טוט דאס נישט אגריען מיט דעם, נאובאדי אין דיס ווארלד. און ממילא בעלזער רב איך וויל אייך זאגן עס וועט קומען א צייט ווען מ'עט אייך ארויסקאפען פון בעלז, איר בויעט בויעט בויעט מ'עט אייך ארויסקאפען, וואטש'ן צו, פארגעס נישט דיין עלטער שווער רבי חיים מאיר'ל האט אויך געבויעט וויזשניץ מיט בלוט, און דיין שוויגער האט געוואלט מען זאל יא רעדן עברית, מען זאל זיין אזוי ווי ר' וואלפ'ס בית יעקב, בקיצור עס איז געווארן א מרידה, און דער אמרי חיים האט פארלוירן צוויי דריטל פון די חשובסטע יונגעלייט מיט בחורים וואס ער האט נעבעך אויפגעצויגן, סאו בעלזער רב וואטש וואט יור דואינג, ווייל דו שלאגסט דיך נישט מיט נחום ראזענבערג, דו שלאגסט דיך מיטן. הייליגן באשעפער מיט תורת משה מיט משה רבינו און די שלאגסט דיך מיט אלע פיר בעלזער צדיקים די שלאגסט דיך מיט דער רב שלום מיט דער רב שיע מיט דער רב ישכר דוב און די שלאגסט דיך מיט דער רב אהרן הכהן קדוש עליון זאלסט געדענקען וואטש וואס די טוסט. וועסט נאך אמאהל ארום גיין אזוי ווי דיין שווער איז ארום געגאנגען זוכן מנין נאך די מרידה. געוואלט זאגן נאך א מורא'דיגע זאך, דער עולם ציהט מער, די וועלט ציהט מער טאוערדס רייט, חוץ די פאר חזירים. ס'דא אין בעלגיע דא א קעניג ער איז אלט צוויי און אַכציק יאר, ער איז די שיינקייט פון די בעלגישע רעגירונג, און כ'האב ענק שוין געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק איז געקומען א פרוי וואס האט געזאגט אז זי איז די טאכטער פונעם קעניג, האט מזנה געווען מיט איר מאמע. זי איז געווען א הו איז הו ווייל זי איז עפעס פון דעם וואס האט געפירט אין מצרים מובאראק צו וואס זי איז גאר געווען א ניס צו אים אין די משפחה. בקיצור און ער האט מזנה געווען און זי איז שוואנגער געווארן און היינט איז דאס מיידל אלט פערציג יאר קען זיין זי איז א ווייבל און זי זאגט זי איז די טאכטער פונעם קעניג פון בעלגישן קעניג ס'איז געווען אזא דזשאוק. אזוי ווי מען זאל זאגן אז נחום ראזענבערג איז בעלזער רב. אזא דזשאוק איז עס געווען. עניוועי, ס'האט נישט געדויערט לאנג, און דער בעלגישער קייזער האט זיך אנגעהויבן מיישב צו זיין, היינט איז דא די ען עי, היינט איז דא אלעס, ער גייט דאס נישט לייקענען, ער גייט זי ארייננעמען א חלק פון די פעמילי, ער גייט זאגן יא ס'איז אמת, אזוי ווי האט ער געזאגט יא ס'איז אמת און נעמט איר אריין א חלק פון די פעמילי, האט גאנץ בעלגיען געפאדערט ער זאל רעזיגנירן, ער איז מער נישט קיין קעניג, ער איז א חזיר פון די גאס, א נארמאלער עוורידזש גוי טוט נישט אזא זאך, ביסט פארהייראט, האסט א ווייב, ווי גייסטו מזנה זיין מיט אן אנדערע אונטער דיין ווייב'ס רוקן? ס'איז געווען היינט צוועלף עה ניו יארק טיים, אמעריקען טיים. האט ער רעזיגנירט און די גאנצע וועלט. אלע קעמערעס מיט אלע טעלעוויזשאנס די ראדיאוס זענען דארט געווען צו הערן זיין רעזיגנעישאן דרשה די וועלט שאקלט סא בעלזער רב ביסט נאך נישט אזוי גרויס ווי דער בעלגישער קעניג נישט אין געלט זאכן נישט אין א ווארלד פאוער ביסט בסך הכל א פיגור אין ארץ ישראל דארטן ווי מען קען אין כנסת פארדרייען א קאפ און גנב'נען אפאר דאלער אבער דער כנסת אליינס האט אויך נישט קיין געלט זיי שנארן פון אמעריקע יענער איז געווען דער בעלגישער קעניג און ער איז פיניש. אונז האב מיר געהאט דא, איך מיין עס איז געווען דזשעראלד פארד, איז אויך געווען דער פרעזידענט אין אמעריקע, איז זיין זון איז געווען א טינעידזשער, צו ווען ער איז געווען א טינעידזשער האט ער געהאט אן אפעיר אין קאלעדזש מיט א מיידל, און ס'איז געבוירן א קינד, און דזשעראלד פארד נאך דעמאלטס נישט געווען פרעזידענט, האט ער געזאגט ליסען, ס'איז מיין זון'ס א קינד, איך נעם עס אהיים, איך וועל עס האדעווען ווי מיין קינד. שפעטער איז געווארן פרעזידענט איז געווארן א גאנצע אישו פון די פרשה, אבער ס'איז נישט געווען ער, ס'איז געווען זיין זון. סא כ'וויל אייך בעטן בעלזער רב, ס'געקומען היינט צייטן וואס דער עולם וויל נישט מער עס מוז, איר זענט נישט אין די גאס ווייסט איר עס נישט, און ממילא פארט איר נישט גוט, מ'געט אייך נישט קיין גוטע עצות, און ס'איז אויך דא דער, כ'האב ענק שוין געזאגט דער ליובאוויטשער רב, ר' ברוך דוב לעשעס, ער איז געווען דער עקזעק דער גאנצער פירער פון חבד, און ער האט גע'אישו'ט א סטעיטמענט אז ער האט נישט ער האט נישט קיינמאל געלאזט איינזעצן ווייל דאס קינד האט זיך אויך ענדזשויט. און אויך אז גוים וואוינען מיט הינט. איז בקיצור ער האט גראד געמוזט צוריק ציען און יעצט קומען אלע צייטונגען מען באשמוצט אים אזוי אז ער טרעפט זיך נישט דאס פלאץ. סאו בעלזער רב איר ווילט נישט מען זאל אייך אזוי באשמוצען די צייטונגען ווארפטס ארויס די חזירים נעמטס קער פון דעם אייער רב איז רייז ריז און נעמטס קער פון דעם ווער ס'האט אים מכשיל געווען דאס איז יענקל פירער דער מנהל. פון בני ברק פון בעלז. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דער בורגער דער העמבורגער איז א חזיר שמואל בורגער איז ער גייט יעצט נאך געלט ער וויל מאכן געוואלטיגע זאכן פשי נאך געלט גייט ער גיין טוהן מצוות ער ביזי מיט נאך חפץ חיים שרייבט מיר איינער אריין און שרייבט מיר זיין נאמען אויכעט זאגט ער שמואל בורגער איז אן אבי אבות א טשיילד מאלעסטערער פארגעט ברוך מרדכי איי איי ליוו נעקסט דאר טו הים. הי מאלעסטעד אלל היז קידס ענד א דאטער אף היז ווייף דעט קעים עז ע נכסי מלוג. דיס איי נאו פאר ע פעקט אז ס'איז אמת ווייל איך האב געהערט פון א אינסייד מקור דעט איטס טרו. און איך הער אז ער האט יעצט שוין געגעט אויכעט. איך הער זי האט אים שוין איבערגעלאזט. אבער דאס ווייס איך קלאר אז ער האט געזאגט פאר די בורגער'ס ווייב פאר זיין שניר אז טאמער זי וועט ארומגיין רעדן. אז איר זון איז געווען מאלעסטעד פון אים איז אויכעט רומערס באט איטס נאט סתם רומערס פון די גאס דען שי איז נאט געטינג חליצה סאו דעי מעיד א קווייעט דיעל זי פירסט שי וואס טאלקינג טו אלל די ניוז פעיפערס ענד דען אלל אוו א סאדען שי סטאפט ענד דעטס איט סאו בורגער גיי נישט צאם נעמען געלט דיין זון'ס בלוט קאכט נאך אין קבר דו חזיר נו שרייבט מיר יענער עוועריוואן נאוס הי מאלעסטעד אלל די קידס אויף די קאר. דאס איז געווען די עמודי שש. שרייבט ער איז א אמת'ער וועלט'ס חזיר, ער געבט אויך זיין נאמען, זיין אדרעס, זיין טעלעפאן טאמער וויל איך אים קאלן, אבער איך ברויך נישט ווייל דאס איז אלץ אלטע נייעס, ס'איז אלעס האבן מיר אונז שוין געהערט. שוין דאס איז געווען. יעצט וועל איך ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, אמאל זאגט מען א שיעור און ס'איז א סתם א שיעור, אמאל זאגט מען א שיעור ס'איז געלונגט מער, און אמאל זאגט מען א שיעור וואס איז א האום ראן מיט טרי אר בי איי'ס, כ'האב געזאגט א שיעור וועגן לבֿ פֿאַר ליובאַװיטש, אַז זאָלן שבת חזון אױסרופֿן פֿאַר לכה-דודי, אַז חזירים זאָלן אַרױסגײן פֿון שיל, און װעם מע האָט מאָלעסטעד, זאָל גײן צו די פּאָליס. ס'איז אַ שיעור, װאָס איז דאָ אױף קעסטל אַכט און פֿערציק, ס'איז עפּעס אַזױ געלונגען, מע רופֿט מיך פֿון די גאַנצע װעלט. ס'דאָ שלוחי-חבד, װאָס װילן, איך זאָל קומען צו זײ אין בית-מדרש פּשוט רעדן. נאָכדעם האָב איך געזאָגט נאָך אַ זאַך. אז אין טשערנאבעלער ישיבה איז א בחור געשטארבן און נאכדעם איז געווען נאך א אינצידענט וואס א מיידל איז געשטארבן אין מאנטשעסטער און נאכדעם איז געווען נאך א אינצידענט וואס א אינגערמאן אין לאנדאן איז געשטארבן פלוצלינג האב איך געזאגט אזוי דער אינגערמאן אין לאנדאן קען זיין איז געווען אויף דראגס און דאס ווייבל קען זיין זי איז אריין אין א קאומע און קען אויך האבן צוטון מיט דראגס. און דאס אז די בחור אין טשערנאבעל ישיבה איז געשטארבן, דאס קען זיין אז איינער האט אים מאלעסטעד, און קען זיין ער האט אים אפילו געהארגעט נאכדעם אויך. ס'האט געמאכט אזא מאוומענט ווארלד ווייד, מענטשן האבן מיך געקאלט פון די גאנצע וועלט איר זענט הייליג גערעכט, איינער האט מיך געקאלט אז ער. איז אין די טשערנאבעלע ישיבה געגענט, און ער האט אנגעהויבן צו פרעגן די בחורים צו זיי האבן נישט געוואוסט עפעס, דער בחור האט זיך באקלאגט אהער אהין, ער זאגט קיינער וויל נישט רעדן, מען זעהט אז דא איז עפעס געשעהן א קאנספירעסי, באט עניוועי נישט דאס וויל איך ארויסברענגען, איך וויל ארויסברענגען נאך א זאך וואס איינער קאלט מיך אפ. ער זאגט מיר ער איז א יליד ער איז געבוירן אין מאונט קיסקא אין נייטרא און ער פארציילט מיר א מעשה אז ס'איז געווען דארטן בערך פֿופֿציק יאר צוריק תשכ"ח כ"ט איז געווען ווען א יונגל פון צען יאר ער האט געהייסן משה יודא לעבאוויטש איז געגאנגען אין מקווה אין א דאנערשטאג טאג צווישן עלף און צוועלף אינדערפרי און מ'האט אים געטראפן דערטראנקען טויט. ער זאגט אז ער רעדט היינט מיט זיינע חברים פון מאונט קיסקא און ער פרעגט א קשיא. די ישיבה איז עפעס אויבן אויפן בארג, די מקווה איז אונטן, וויאזוי קען זיין אז עלעווע צוועלעווע איז א יונגל געווען אין מקווה און ער האט זיך דערטראנקען? א צען יעריג יונגל? די האול טינג דאזענט סאונד גוד. זאגט ער ר' נחום אונז האב מיר מחליט געווען מיט אלע אלטע ידידים אונזערע אז דא איז געווען א מאלעסטינג דזשאב אז דעם זינגערל האבן זיי דערטראנקען מען זאל נישט פארציילן ווייל די האסט דערציילט די מעשה און א תניא אין קלויזענבורג איז געווען אזא מעשה און די זאגסט אז די בחור איז אפשר אויכעט געהארגעט געווארן אונז הייב מיר אן שוין צו טראכטן און אונז זעמער אלטע באלעבאטים פון נייטרא און דער מרחק פון די מקווה ביז די תלמוד תורה און די ישיבה אינעם שטעטל איז ווייט. און עס קען זיין אז מען האט טאקע דאס קינד לעבאוויטש אויך דערהארגעט, משה יודא לעבאוויטש. עניוועי, דאס איז פוד פאר טאט. יעצט, דאס איז געווען דער עמערדזשענסי, יעצט גייען מיר צו צום געהעריגן שיעור. און יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, עפעס רוקט זיך דא, כ'ווייס נאר נישט וואס, ס'רוקן זיך די בענקלעך, וויאזוי האט דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט אז ס'קומט אלול רוקט מען שוין די בענקלעך אין הימל, די כסא המשפט, עפעס גייט דא פאר, ס'איז א פאני זאך, מען האט אפגערופן עטליכע. פון די עסקנים און פון די משמרת הצניעות און מ'האט זיך געפרעגט צו ס'איז אמת די גאנצע מעשה אז זיי האבן געוואוסט פון ברוך מרדכי'ן, איך ווייס, מ'האט זיך געפרעגט זאכן וואס זיי הייבן שוין אן צו זען אז דא גייען זיי פארן זייער נישט גוט און זיי ווייסן נאך נישט וואס צו טון יעצט, קאלן מיך אן עטליכע רבנים זיי זאגן ר' נחום אפשר קען מען זיך אראפזעצן לאמיר דורך ארבעטן די סוגיא, זאג איך פאר די רבנים אזוי, נאמבער וואן קען איך מיך נישט מיט ענק אראפזעצן ווייל ביי מיר זענט עטס נישט קיין מענטשן עטס זענטס סתם חיות פון וואלד, נאר ס'שטייט ענק דא א ערנסטע משפט, הייבט עטס אן ווייל יעצט ווייס איך נאכנישט וועמען ברוך מרדכי האט אריינשלעפן, מ'קען אריינשלעפן דעם מונקאטשער רב אויכעט, יעדער ווער ס'האט גע'חתמ'עט. אבער בין איך ענק בין איך מסביר די רבנים, עטס זענטס ביי מיר נישט לית דין בר נש בכלל, און עטס ווילטס ענק נישט אראפזעצן ווייל עטס ווילטס מענטשליכקייט, עטס האטס מורא פאר ענקער אייגענע הויט, ממילא האב איך נישט מיט ענק גארנישט. נאכדעם באלד וועט מען זאגן איך האב מיך אראפגעזעצט און איך האב געוואלט נעמען הונדערט טויזענט דאלער און מ'עט מיך איינווייקן אזוי ווי מ'האט איינגעווייקט אן אומשולדיגן יונגערמאן. איז במילא איך וויל נישט מיט ענק האבן צוטוהן, עטס זענטס נישט ביי מיר אינגאנצן מופיע. און נאכדעם זאג איך איך בין דאך אין חרם, האט עטס מיך געלייגט אין חרם, ווי קענט עטס ענק אראפזעצן? איך האב ענק צוריקגעלייגט, זאגן זיי זיי זענען מסכים עס אראפצונעמען, זאג איך ניין היינט שטיי איך אסאך בעסער מיטן חרם, ווייל דאס ווייזט ווי קאראפטעד די רבנים זענען געווען. איך שטיי בעסער מיטן חרם ווי ווען די נעמסט עס אראפ, זאגן זיי יא אבער די מיזט פארשטיין מ'עט שרייבן וויאזוי די ווילסט, אונז ווייס מיר די האסט מורא מ'עט עס שרייבן וויאזוי די ווילסט, מ'עט שרייבן מען נעמט עס יעצט אראפ הייסט עס כאילו עס איז געווען, זאג איך אים ניין ניין ניין שרייב נישט וואטש ענד סי ווען די עף בי איי העט גיין צו יעדן רב און ער העט אים אינוועסטיגעיטן ער העט וועלן וויסן פארוואס דא איז געווען א העיט קריים ווייל זיי זעהן דאך שוין אז דא איז נישט געווען קיין משמרת הצניעות מען האט עקסטארטעט געלט זענען שוין מודה זיי האבן געוויסט אז ברוך מרדכי איז דער גרעסטער חזיר. סאו איך וועל אסאך בעסער פארן נאכדעם ווען ס'וועט זיין א העיט קריים, איך קען באשטיין ס'זאל בלייבן א העיט קריים ביז ווען די fbi העט ענק רופן אז עטס זאלטס אראפקומען מסביר זיין פארוואס מ'האט עס געטון, און נאכדעם וועט עטץ עניוועיס מוזן אראפנעמען סאו איך דארף מיך מיט ענק נישט אראפזעצן. נאר איך קען זאגן פאר די גאס סאמטינג איז גאוינג אן אז די רבנים פארפירן שוין איך זאל מיך ארויסזעצן, איך האב דאך בעיסיקלי מיט די גאנצע פרשה גארנישט מיט ברוך מרדכי'ס ארעסט, איך בין דאך נאר אזוי ווי איך ווייס סי בי עס, צו איך ווייס א אנדערע ניוז ריפארטינג עידזשענסי, דעטס אלל, איך בין נישט גלייך צו זיי, איך מיין נאר צו זאגן אז דעטס אלל איך האב געטוהן, איך האב גארנישט נאר מסביר געווען דעם עולם עס זאל אליינס גיין פארווארד, סאו דאס איז זייער א פאני זאך.

דא פאר אן ארעם מאן האט ער אמאל אינזין געהאט צו געבן? מיט זיין געלט האט ער געקענט בויען גאנצע בלאקס מיט ביליגע דירות, ער האט דעם עולם אין בוידע, ער געט דארטן ווי ער'ט האבן אביסל כבוד און מ'עט זיך לעקן צו אים, סאו ביי אונז אין שטאט קוקט קיינער נישט דיין וועג צו דו האסט צו באצאלן דעם רענט צו דו האסט מצות אויף פסח, איך האב געהאט עטליכע קאלס פאר פסח אינגעלייט האבן מיר געזאגט איך האב נישט קיין געלט צו צאלן פֿינף און צוואַנציק דאלער א פונט מצות, פרעג איך אים וואס האסטו געטון, זאגט ער איך האב געגעבן פאר אלע קינדער צו עסן מאשין מצות. טרי ניינטי פייוו, נו וואס זאל איך יעצט זאגן דעם אינגערמאן? כ'על אים זאגן ער זאל עס נישט טוהן? איך זאג אים גארנישט ווייל כ'האב נישט קיין געלט צו קאמפענסעיטן דעם חילוק. ער האט געדארפט האבן דרײַסיק פונט מצות פאר די קינדער, און מ'קען נישט זאגן א קינד ס'קומט אזא הייליגער יום טוב ווי פסח קיי נישט קיין מצות, האט ער זיך געלאזט קייען. סאו איך קען נישט קאמפענסעיטן יעדן אינגערמאן דאס געלט, האב איך אים גארנישט געזאגט. סאו דער רב וואס וויל נישט נעמען דעם בורדען אז ער זאל צושטעלן פאר א אינגערמאן מצות אויף פסח מיט אלע אנדערע הצטרכות'ן, וואס ער דארף האבן, און ער זאל אים צושטעלן א ביליגן רענט צו כדומה, און ער איז דא נאר אויף איין זאך אז ער זאל יענעם ווי מען זאגט טרייבערן, ער עפענט א סטאר און ער וויל מאכן פרנסה זאל מען אים אוועק שיקן, מען זאל יעדן אונטער ברענגען, העי, דעטס א וואן סייד דיעל ענד איטס נעווער גאנא ווארק אוט, נישט אין נישט אין טווענטי טערטין, טראסט מי, די עידזש איז א אנדערע עידזש, די רבנים כאפן נאך נישט באט. ווען זיי וועלן כאפן וועט זיין גוט, איטס א דיפרענט עידזש אלל טוגעדער, און ממילא זיי ווילן פילן אז כאילו זיי זענען די שטאט'ס רב, דער סאטמאר רבי זכרונו לברכה, אונזער רבי דער דברי יואל געווען דער קלוגסטער איד אין די שטאט, ער האט נישט געלאזט אויף זיין מצבה אויפשרייבן אז ער איז געווען רב פון ווילימסבורג, שטייט דארט נישט קיין ווארט, ער האט געוואוינט אין ווילימסבורג מסתמא. העלפט פון די יארן וואס ער האט געוואוינט אין אמעריקע שטייט דארט גארנישט ער איז געווען רב פון ווילימסבורג פארוואס ווייל ער איז נישט געווען רב אין ווילימסבורג אין ווילימסבורג איז קיין רב נישט דא ס'איז איש כל הישר בעיניו יעשה ער האט נישט געהאט זיין עולם ער האט געהאט א דעם גרעסטן עולם צווישן דעם צווישן דעם חסידישן עולם אבער ס'איז נישט געווען זיינע די אנדערע חברה, און פילט ער נישט אז ער וויל זיין זייער שטאט'ס רב, איז אז דו קענסט זיי נישט דעליווערן גוטס קענסטו זיי נישט דעליווערן שלעכטס, האט מען דערציילט א איד האט עפעס געעפנט א סטאר און עפעס א אנדער איד האט דעם זעלבן סטאר געהאט א גראסערי האט ער אים געשאלטן, איז ער אריין צום רבי'ן און ער האט אים געזאגט טייערע רבי וואס זאל איך טוהן כ'האב געעפנט א סטאר פאר ביזנעס כ'האב קיינעם גארנישט געטוהן שלעכטס, כ'מיין יענער איד קען דאך נישט אהנען זאגן אין גאנץ וויליאמסבורג טאר מען נישט עפענען קיין סטאר, איך בין פינעף זעקס בלאק אוועק, זאגט אים דער רבי לאך דיך אויס ווער ס'קען נישט בענטשן. א איד ער קען נישט העלפן א איד, פרעגט אים די רבי איינער גייט צו דעם איד מיט א קוויטל, ער געבט ברכות וואס ער העלפט, און שוין, אז ער קען נישט בענטשן קען ער נישט העלפן, זיך אנגערוקט אזא יואלי צימערמאן מיט א משמרת הצניעות, און זיי האבן מאניפולירט א ציבור, זיי האבן געלאזט אונזערע קינדער זאלן זיין הפקר פאר יעדן חזר, פאר שלום שניצלער חזר, פאר פייערווערקס חזר, פאר שלמה הערצאג חזר, פאר אלע וויגי פיגיס, ראזענבערג מיט די ברודערס מיט די שוואגערס. יעדער האט געטוהן דא וואס מהאט געוואלט פאר נחמיה וועבערמאן חזר, און גארנישט, דו קענסט גארנישט זאגן ווייל ער פילט זיך ער איז באלעבאס אויף ווילימסבורג, אויף ווילימסבורג איז קיינער נישט קיין באלעבאס, סהאט נישט קיין באלעבאס, סאיז אן אלטע אידישע שטאט וואס ס'קומט נאך הונדערט פופציג צוויי הונדערט יאר צו שטייט עס שוין, און צוביסלעך זענען געוואוינט אין ווילימסבורג א האלב מיליאן אידן, אביסל ארויסצו, רעכן מיט קראונהייטס און מיט. די בראנזוויל, אבער העי, קיינער איז דא נישט קיין באלעבאס, אוודאי אז סאיז דא פראבלעמס מיט ענייני קדושה דארף מען נעמען קער, אבער נישט וויאזוי עטס האטס גענומען קער, עטס האטס זיך גענומען קער אז סאיז געווען איין פראבלעם האט מען געמאכט צוויי דערפון, אז ווען נחמיה וועבערמאן האט געענדיגט מיטן מיידל האט מען זי געשיקט צו אן אנדערן טערעפיסט יענער זאל נאך צוענדיגן, יענקל יגן צו אברהם שלום וויינבערגער האבן נאך צוגעענדיגט, סאיז אן אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען, און אלעס איז געקומען מיט א הייליגע צורה, wow! צניעות! הא, משמרת הצניעות. אין טשארלס היינס' אפיס ווייסט מען שוין פונקטליך וואס משמרת הצניעות האט געטון, און פון וואו זיי האבן גענומען געלט, און וויאזוי זיי האבן אלס דיפראודעד די גאווערמענט. אבער ס'איז נישט געפערליך, די fbi וועט זיך אריינמישן, עס וועט אלעס ארויסשווימען, זארגט זיך נישט. סגייט זיין גוטע צייטן, סקומט בעסערע צייטן, איך זעה עפעס גייט פאר. רבנים קאלן מיך, איך זאג די רבנים אנטשולדיגט, קודם בין איך דאך אין חרם, ווי מעגסטו מיך קאלן? און נאכדעם פרעג איך יעדן רב איך פארשטיי נישט וואס איז יעצט געווארן אנדערש, פארוואס ווייל טשארלס היינס האלט ביים פאלן און ער גייט ענק אלע ווארפן צו די דאגס? ער גייט מסתם מאכן א פלי, ער זאגט איך האב באקומען אזויפיל געלט פון די חברה דאס איז אלס וואס איך האב זיי געטון, כ'האב עס זיי דעליווערט. סאו, הער אויס, עטס האטס נישט געוואלט לעבן אויף אן אנדערן אופן נאר אזוי וועט מען לעבן אזוי וויאזוי עטס ווילטס לעבן אזוי גייט מען לעבן. שוין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ווען געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז דא מאנדלבוים. ס'איז דא מאנדל ברויט. דאס איז אזא ברויט. ס'איז אזא קעיק. ווען איך האב געלערנט אין תשכ"ו, כ"ז אין ארץ ישראל ביז ס'איז געווען די מלחמת ששת הימים איז געווען מעבר מאנדלבוים. ס'איז געווען אינמיטן ירושלים. א וואנט, כדי זאלסט קענען אנקומען אויף די אנדערע זייט ווער ס'האט געהאט א וויזע, א איד האט נישט געקענט האבן א וויזע צו פארן אויף ירדן, איז געווען, ס'האט געהייסן מעבר מנדלבוים, די יו ען איז דארט געשטאנען, ס'איז געווען אויף די זייט שטח הפקר, אויף יענע זייט שטח הפקר, אינמיטן איז געווען דער געיט, און ס'איז געווען ישראלישע פאליס און מיליטער אויף איין זייט, און די אראבישע אויף די צווייטע. ס'איז דא מענטשן וואס געדענקען דאס נאך מעבר מאנדלבוים, מאנדלבוים געיט. ס'איז דא נאך איינער וואס ער הייסט מאנדלבוים, וואס דער מאנדלבוים ער איז א שטיקל שותף, איך מאך יעצט א דיסקלעימער איך בין נישט קלאר פונקטליך אין די אלע פרטים, נאר ס'איז דא איינער וואס ער איז יחיאל בראנער'ס שוואגער. און ער הייסט יוסף הכהן ראפאפארט, ער איז פון דעם ש"ך'ס אן אייניקל בן אחר בן, און דער יוסף הכהן ראפאפארט ער איז געווארן א שטיקל שרייבער ביי המודיע, איך ווייס ווי ער שרייבט, א גאנצע קאך לעפל געווארן אין בארא פארק, און ער איז א שותף אין אויפשטעלנדיג, אזוי זאגט ער, ער איז א שותף מיט איינעם מאנדלבוים אין אויפשטעלנדיג משביע, מזביע, זיי נעמען געלט פון די אידישע צדקה מעט קאונסיל, בקיצור. ער האט געעפנט אמאל ער האט אפגעדינגען פון שלום לאנדא דעם רעסטעראנט און ער האט געעפנט דארטן א פלאץ. מענטשן זענען צו מיר צוגעקומען זאגן אז דער מאנדלבוים איז א שווערער חזיר. איך האב געבעטן שלום'ן ער זאל אים נישט לאזן דארט, זאגט ער איך האב אים געגעבן א ליעס, נאו פראבלעם. איך האב געארבעט, איך בין געשטאנען אינדרויסן, איך האב געבעטן קיינער זאל נישט אריינגיין. עניוועי, דאס איז דער מאנדלבוים. דער מאנדלבוים. איז א שותף מיט דעם יאסי ראפאפארט. זיי האבן אין בארא פארק אויכעט ערגעץ אין די פערציגסטע גאס צווישן די לאו פארטיס האבן זיי אזא צו עסן. כ'האב געליינט א סטאטיסטיק אז אכציג פראצענט זענען גוים וואס ביי זיי הייסן שוין גוים. נישט וואס ביי סאטמאר הייסט גוים. וואס ביי זיי הייסן גוים אכציג פראצענט. ס'הייסט אז דו געבסט א דאלער, עס גייט. אכציג פראצענט פאר גוים און צוואנציג פראצענט פאר אידן, יעצט כ'האב נישט קיין פראבלעם ווייל ס'שטייט מפרנסים עניי עכום עם עניי ישראל, כ'בין נישט ברוגז דערויף, נאר כ'וויל דער עולם זאל וויסן, ס'איז זייער גוט אז מ'ווייסט מיט וועם מ'האנדלט, וואו מ'האנדלט, וואס מ'האנדלט. עניוועי, איז ס'דא יעצט א סטעיטמענט וואס מאנדלבוים האט געגעבן דעמאלטס פאר די פרעס ווען מ'האט איינגעזעצט א מענטש פאר גארנישט, דער וואס האט געוואלט זיין זון ראטעווען, מען איז געגאנגען מען האט געזאגט אז ער האט גענומען געלט, און דער מאנדלבוים האט עס אוקעיט, ער איז געווען דער וואס האט גערעדט צו די פרעס און געזאגט יא ס'איז אמת, יעצט איז א גרויסע אינטערעסאנטע פאני זאך, מאנדלבוים האט געוואלט מען זאל אראפ נעמען די אלע עקטיוויסט און די חזירים זאלן בלייבן, פארוואס ווייל איך מיין אז דאס איז דער מאנדלבוים, כ'ווייס דער מאנדלבוים האט געגעבן א סטעיטמענט, און איך ווייס ער ארבעט פאר משביע, און דעמאלטס דער וואס האט געארבעט אין ווילימסבורג דער איז געווען דער חזיר, דער עולם האט נישט געוואלט אריינגיין ווייל יעדער האט געוויסט, מענטשן האבן מיך אויפגעקאלט, און יאסי ראפאפארט'ס אינטערעסע איז אז די חזירים זאלן בלייבן ווייל יחיאל בראנער איז זיין שוואגער, ער ווייסט אז יחיאל איז א חזיר ווייל אמאל ווען מ'האט געזוכט די אנדערע העלפט פונעם גוף פון דעם לייבעלע קלעצקי און ווען מ'האט שוין געטראפן העלפט ביי אהרן לעווי, האט מען געפרעגט יאסי ראפאפארט נו וואס קלערסטו וואו די אנדערע העלפט זאגט ער ביי מיין שוואגער יחיאל ער ווייסט ער איז א חזיר נאר וואס ער וויל נאך אלץ אונטערדריקן די עקטיוויסט מיר האט קאסובער רב געשיקט א מעסעדזש אז דער שייגעץ דער ראפאפארט דער שייגעץ דער רשע ער האט אים אריינגעפירט ער זאל אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג, ער פלעגט זיך דארט דרייען, ער האט זיך דארט געדרייט ביים קאסובער, איז געווען א גאנצער מחותן דארט ביי אים, און ער האט אים געזאגט מוזט אונטערשרייבן, סאו יאסי ראפאפארט וואס איז געווען די פראבלעם מען זאל אונטערשרייבן אויף מיר, פארוואס האסט געוואלט יחיאל'ן ריינוואשן? ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי דו קענסט יחיאל'ן אויסהיילן. טראָגן אויף ארץ-ישראל, מ'וועט אים געבן אַזעלכע טיפּולים און מ'וועט אים מסרס זיין, וועט ער נישט נאָכלויפן מער קיינעם. ער לויפט דאָך דאָ אַרום מיט אַ שאַכטל מעדיצינען, אַז ער גייט פאָר העלפּ און ס'העלפט נישט. איך וועל דיר אים טראָגן וואו ס'וועט אים יאָ העלפן. עניוועי. און רעדנדיק פון יחיאלן, דאָס איז דאָך אַ ש א, כ'ווייס צי ער איז אַ שוואָגער, צי אַ קאָזין, מיט דאַסקאָלאָוויטש. איך הער זאָגן, אַז דאַסקאָלאָוויטשן קען מען שוין וויזיטן נעבעך אין דאַון-סטעיט האָספּיטל. ווייל ער איז דאָך נעבעך אַ בהמה, ס'איז דאָך נישט פאַר אַ איד צו זיצן אין תפיסה. פלעגט ער איבערגעבן, אזוי האב איך געהערט, איך בין נישט זיכער, איך האב געהערט זאגן ער פלעגט איבערגעבן פארן ווארדן וואס די גוים שמועסן און וואס זיי טוען מטכס עצה צו זיין, זענען זיי געגאנגען זיי האבן אים געגעבן אזאלכע מכות, זיי האבן געמאכט זיכער אז ער האלט דעם שלחן ערוך, אין שלחן ערוך שטייט משנכנס אב ממעטין בשמחה, איך הער זאגן ער איז צוהארגעט און צובלוטיגט, אזוי הער איך, כ'בין נישט זיכער. איך הער זאגן מ'האט אים מיט, מיט אן אמבולאנס געמוזט אריינברענגען. סאו רבותי, איך זאג ענק נאכאמאל, ס'איז נישט פאר א איד צו גיין אין תפיסה, אבער מ'האט נישט געקענט צולאזן וואס דא איז פארגעגאנגען. משמרת הצניעות האט קאלעקטעד געלט, זיי האבן צוגעלאזט יעדן חזיר. ס'קומט יעצט ארויס מורא'דיג קעגן משמרת הצניעות. רבותי, איך קען נישט רעדן ווייל אז כ'וועל רעדן, גייען די צד שכנגדו זיך מטכס עצה צו זיין, אזוי ווי ס'איז געווען ווען כ'האב גערעדט איין שיעור פאר צוויי צו פאר דריי וואכן צוריק, און די גרעסטע צוויי לויערס פונעם קעיס פון ברוך מטכון האבן עס געהערט, האבן זיי געוואוסט אויף וועלכע כיוון מען גייט, האב איך עס גראד אראפגענומען, איך וואטש יעדעס ווארט וואס איך רעד יעצט, כדי שלא ילמדו ממני, וויאזוי שטייט דארטן אין פרק? שטייט אין פרקי אבות אין פרק א' אין משנה ט, שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר, סאו דארף איך זייער וואטשן וואס איך טו יעצט, ווייל עס גייט זיך אנהייבן די טרייעל מערטשעם דעם נעקסטן מאנטאג, און מען קען נאך נישט ארויסגעבן אלעס, אבער רבותי ס'איז דא אזויפיל נייעס אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. סאו עניוועי יאסי רפפורט מיט דעם מאנדלבוים קיפ אפ יור גוד ווארק יור דואינג א סופערב דזשאב, ס'איז א שאנדע אז א חסידישער אינגערמאן זאל טרייען צו העלפן פאר די חזירים. יאסי וואס האסטו דיך געשטעלט מיט די זייט פון די חזירים? דו ענדזשויסט דיך אויך ערגעץ אין א מקווה? עניוועי. מאנדלבוים געב נאך אינפארמעישן פאר די צייטונג ס'וועט דיר זיין זייער גוט. עפעס כ'האב געוואלט זאגן. ס'איז אריינגעקומען יעצט פון ארץ ישראל אז א מיידל פון דרײַצן יאר איז געגאנגען צום דאקטאר זי האט געהאט אן עירעיק אן אויערן ווייטאג און די דאקטאר האט זי באקוקט דעם אויער נאכדעם האט ער זי געהייסן זי זאל זיך אראפ לייגן אויפן טיש מיטן בויך אראפ און ער האט אנגעהויבן צו פאצקען פון אונטן און דאס מיידל האט גראד אנגעהויבן צו שרייען און מ'איז גראד אריינגעקומען די נורס און מען האט אים איינגעזעצט, סאו ס'האט זיך אנגעהויבן זיין קאורט, די ערשטע שאלה וואס די דזשאדזש האט אים געפרעגט, דארט גייט נישט מיט א דזשורי, ס'גייט דריי דזשאדזשעס, האט די דזשאדזש געפרעגט, איך פארשטיי נישט, אז זי האט אן אוירן ווייטאג, וואס טאטשט איר אונטן? איז דער אמת איז, מען דארף נעמען אלען דערשאוויץ, ער וואלט געהאט א תירוץ, דער קרוק אלען דערשאוויץ, דער לאו-לייף. חיים מענדל, געווען דא א בדחן, רבי חיים מענדל פלעגט זאגן, אז אין רוסלאנד ציהט מען ארויס א צאן דורך די נאז, פארוואס? זאגט ער ווייל מען קען דאך נישט אריין עפענען דאס מויל, מען האט דאך אין רוסלאנד נישט געטארט עפענען דאס מויל, מען האט דאס אריין געלייגט דורך מיט אזא לאנגע שטריק דורכן נאז און ארויס געשלעפט, סאו אלן דערשעוויץ וועט אויסארבעטן א סיסטעם אז דער אויער האט וויי געטון האט ער געמוזט געבן ענטעבייאטיקס פון אונטן. נאך אזאלכע לצים קרוקס, אדיעלע, מיט אלן דערשעוויץ, כ'האב אמאל געהאט מער רעספעקט פאר אלן דערשעוויץ, אז ער האט זיך צוגעטשעפעט צו אדיעלע ווייס איך שוין ווי איך האלט מיט אים, און ער האט זיך נאך צוגעטשעפעט צום גרויסן טשארלס היינס. יעצט אין ארץ ישראל וואס איז קריגן האט מען געזען אז די אגד באס האט געשטעלט אזא טשער, האבן זיי דאך מורא ס'צו זעצן א מאן מיט א פרוי, דאס הייסט נחמיה וועבערמאן האט געמעגט ווייל ער האט עס געטון ביי זיך אינדערהיים, אבער זייער מורא אין פאבליק וועט זיצן א מאן מיט א פרוי, האבן זיך מיישב געווען זיי האבן צובראכן געמאכט א שאדן, שרייבן יעצט דא אלע צייטונגען אין ארץ ישראל זיי כאפן נישט אז וועגן דעם נעמט מען זיי אין צבא, ווייל מען זעט זיי טוען גארנישט פארן לאנד נאר זיי מאכן חרוב, וועגן דעם האט מען זיי צוגענומען די קינדער געלט און מען גייט זיי צונעמען די מארגעדזש געלט. מען גייט מער נישט געבן פאר חסידישע אינגעלייט מארגעטשעס, דעי דאונט אנדערסטענד, ס'דא דריי פיר משוגעים וואס זיי מיינען זיי טוען גוט, און זיי הרג'נען אפ די גאנצע אידישקייט פאר א יעדן איינעם, ס'דא יעצט א צימערמאן קעיס, ס'גייט איבער גאנץ אמעריקע מיט די טעלעוויזשען, סי ען ען זיצט דארט די גאנצע צייט, מען האט געהארגעט א טונקעלן חברה'מאן, א פאטריק האט אים געהארגעט, די גאנצע אמעריקע איז אויף, און ס'דא עדות מיט אלעם, סאו בקיצור, אונז האמיר אויך א צימערמאן. אונז האמער א יואלי צימערמאן, דער גרעסטער ליידיגייער, קיינמאל נישט געארבעט, א נואף קלאפט אריין אין פרויען, מיר האט אודווארער רב געזאגט א יאהר צוריק אז ער האט אים געכאפט כמכחול בשפופרת אין די מקווה אין ק י, און ער האט אים ארויסגעווארפן, און יעדער האט מיטגעשריגן, אפילו די וואס האבן זיך אמאל אנגענומען פאר אים האבן אים ארויסגעווארפן. גייט מיר יעצט, יואלי צימערמאן פירן אונזער אידישקייט, ס'האט זיך געעפנט א סטאר, ער האט גייען פראטעסטירן, און נאכדעם ווען מ'האט געהאלטן אינמיטן פראטעסטירן איז געקומען די פאליס, לויפט ער אוועק, מ'טאר נישט אוועק לויפן יואלי, מ'דארף זיך לאזן איינזעצן, מ'דארף זיך לאזן אויסבלוטיגן, ס'איז דאך א מצות עשה מן התורה דיינע שטותים. יעצט איז דא אין באבוב איז דא א באנגעלאו קאלאני וואס זיי האבן געמאכט, איינער איז אראפגעפאלן, ער האט זיך גע'אינדזשערט, מ'איז געקומען באקוקן, זיי האבן געארבעט אן א פערמיט, נישט לויט די נישט לויט די פערמיטס וואס מ'האט זיי געגעבן. יעצט איך ווייס נישט וועלעכע באבוב ס'איז צו דאס איז די פארטי פיפט צו פארטי עיט צו סיקסטי טוירט צו ניינטי סיקס צו האנדערט ענד עיט איך ווייס נישט פונקטליך וועלעכע באבוב איין זאך ווייס איך אבער ווי האט רבי אהרן געזאגט און שלאגן זיך פאר די חזירים אז זאלן קענען עקזעסטירן און אונטערברענגען די אלע וואס שלאגן זיך קעגן דעם און די עלטערן און די וויקטעמס איז די אלע וויל מען דאך אונז עוקר מן השורש זיין, האט רבי אהרן געזאגט, אין דעם ארבעט מיר אונז אינאיינעם, כאטשיג מיט אלע אנדערע זאכן זעמיר צוקריגט, אבער דאס צו אונטערברענגען די וואס ווילן אונטערברענגען זנות, קעגן דאס זעמיר אלע אינאיינעם. סאו בקיצור, באבוב איז אויך די זעלבע, זיי האבן בעיסיקלי נישט קיין שום ריזען פארוואס זיי קריגן זיך, למשל סאטמאר האט זיך געקריגט מיט בעלז וועגן בחירות, די אנדערע זאכן מיט קלויזענבורג וועגן בחירות, די הענט די פיסט פייטס האט נישט און איז נישט געווען לעדזשיט, איך האב אייביג געזאגט זאל זיך סאטמאר רב מיט קלויזענבורגער רב אויסקריגן, זאל זיך בעלזער רב מיטן סאטמאר רב אויסקריגן, בעלזער רב איז, דער סאטמאר רב איז געפארן צום בעלזער רב און זיך געגאנגען אויסקריגן, אבער וויזוי קומען די חסידים זאלן נעמען עקשן, באט עניוועי, למעשה איז געווען אבער א שיטה, מען האט גע, דער האט געהאלטן אז די בחירות איז ביהרג ואל יעבור, בעלזער רב האט געהאלטן ס'איז א מצוה צו גיין. פיין, געזונטערהייט, איך מיש מיך נישט אין די זאכן, אבער איין זאך, סאטמאר היינט שלאגט זיך על לא דבר, די זעלבע באבוב שלאגט זיך על לא דבר, ס'נישט דא קיין שיטה און קיין חסידות און קיין הויעכע בחינות, נאר נישטיזם, סאו אין זנות זענען זיי אלע ביידע די זעלבע אז מ'מעג טון, מ'דארף טון, און טאמער איינער טוט זאל מען אים. מחפה זיין ס'זאל אוודאי נישט גיין צו די פאליס. יעצט איך האב שוין געבעטן ביי בעלז אז זאלן זייער געווארענט זיין דער רבי פארפירט זיי איך האלט אז מען דארף דעם רבי מעביר זיין קוק וואס טוט זיך אין מצרים דער אייבערשטער ווייזט אונז א שפיגל אין מצרים האט מען אין ווייניגער ווי צוויי טאג אראפגעברענגט דעם פירער כאטשיג ער איז געוועלט געווארן ער האט אריינגעשטעלט אלע פונעם פריעריגנ'ס פון די הויפט פון די מיליטער פון די דזשענערעלס און נאכדעם האט ער זיי ארויסגעווארפן. האבן זיי געזאגט, איך פייף דיר אן, אונז זעמער די בעלי בתים. רבותי, יעדער בעלזער אינגערמאן איז באלעבאס אויפן בעלזער רב, ער איז בסך הכל נישט מער, און אזוי ווי רב סרולטש האט געזאגט, א רבי איז אזוי ווי דער שטריק, און די חסידים זענען די פערל. דער רבי האלט צאם די פערל. דער רבי קען זיין א שטריק אויך, האסט געזען? דער וואס האלט צאם א קייטל פון פערל, דארף נישט זיין א גאלד, ס'איז א שטריק. דער רבי, טאמער האט ער נישט דעם עולם איז ער אויסגעשפילט, מען דארף אויפשטעלן א בעלזער חסידות אזוי ווי די בני יואל האבן געטוהן קעגנעם בעלזער רב, ער האט שוין שלום געמאכט מיטן מאכניווקער, פיין, אבער דאס איז נישט גענוג, מען דארף אין בעלז אויפשטעלן מכם ובכם, און דאס זאלן הייסן די עניני קדושה ועד הקדושה פון בעלז, און מען זאל מאכן זיכער אז די פירער זאלן גיין, און מען זאל מאכן זיכער אז יעדער מענטש וואס האט דארט געזינדיגט, רוטנער הערשל, רוטנער, אלע חברה זאלן גיין. אז עטס ברויכן עדות זאלן קומען וועל איך ענק געבן וויפיל עטס ווילטס, מאכטס א מרידה אין דעם רבי'ן, מ'האט ר' חיים מאיר'ן אויך געמאכט א מרידה, מאכטס א מרידה אין צוויי טאג גייט ער זיין פיניש, ער קען היינט גארנישט טון, ער האט פרובירט צו טון וואס ער האט געקענט דעם מאכניווקער אונטערצוברענגען ס'איז נישט געגאנגען. יעצט איז דא נאך א זאך, אין פארווערטס ווערט געברענגט אז מ'האט אביוזד אן עלדערלי פרעיל ענד אימפעירד ראביי, א ראביי וואס ער הערט שוין נישט און ער איז שוין נישט אינגאנצן ביי זיך, דאס איז געווען דער רב לאם. ער האט רעזיגנירט יעצט. כ'האב געוואלט וויסען פארוואס שטעלט נישט דער פארווערד אריין אז מ'האט אביוזד אַכט און דרײַסיק רבנים פרעיל אימפעירד סטופיד טשיקענס רבנים לג לג רבנים ס'גייען זיי האבן אינטערגעשריבן זיי ווייסן וואס זיי האבן אינטערגעשריבן בכלל מ'האט געפרעגט פנחס שלום וואס ער האט אינטערגעשריבן זאגט ער ער ווייסט אפילו נישט זאגט אים איינער ס'שטימט טאקע ווייל דו האסט פארגעסן א נאמען האגער האט אפילו נישט געדענקט זיין צווייטן נאמען. כ'וויל נאך א זאך זאגן פארן עולם אז מ'האט געמאכט א מוראדיגן דריק אויף די רעגירונג. מיט צייטונגען מיט אנדערע פאליטיקעל פרעשורס, אונז האלט מיר אבער מ'האט נישט פעיר געפסקנט צו געבן זעקס חדשים פאר דעם מורינו הרב ר' יואלי דייטש, און איך בין נאכנישט זיכער איך קען נאכנישט רעדן אבער ס'איז דא גאנץ גוטע נייעס אז ויהי היום גייט דער מורינו הרב ר' יואלי דייטש נישט באקומען נאר זעקס חדשים נאר ס'גייט זיין א גרויסע אינוועסטיגעישן וויאזוי ער האט באקומען זעקס חדשים דאס איז אלעס געווען אן עמורדזשענסי יעצט גייט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש. פרשת מטות און מסעי, ס'גייט צוויי סדרות אינאיינעם. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען מ'האט געענדיגט די תורה צו ליינען איינמאל אין דריי יאר, שפעטער איז ס'נישט מברר פונקטליך צו דאס איז פון תקנות עזרא, ווייל עזרא האט מתקן געווען מ'זאל ליינען ביידע קללות. פאר שביעות ליינט מען בחוקותי און פאר ראש השנה ליינט מען פרשת כי תבוא. איז עס איז נישט מבואר צו וועגן דעם איז עס אזוי צו עס איז נאך פאר דעם אין דעם איז דא אין די אין די תקנות וואס עס איז דא ביי כלל ישראל איז דא פארשידענע גירסאות עס איז דא א שיטה אין ירושלמי מיט א בבלי באט על כל פנים מען האט עס געמאכט אז מען זאל יעדעס יאר ענדיגן די גאנצע תורה במילא מוז מען מאכן געוויסע סדרות צוויי, ווייל ס'דא אסאך מאל ס'פאלט זיך שבת א יום טוב, למשל שבועות געפאלט זיך אום שבת, נו, קען מען דאך נישט ליינען די געהעריגע סדרה פון די וואך, און נאכדעם ס'דא פֿיר און פֿופֿציק סדרות אין די תורה און ס'דא צוויי און פֿופֿציק וואכן א יאר, איז ווען ס'זאל נישט זיין די פראבלעם פון ימים טובים וואס זיי געפאלן זיך אום שבת, האמיר דאך אויכעט א פראבלעם וויאזוי וועט מען ענדיגן פֿיר און פֿופֿציק אין צוויי און פֿופֿציק. בקיצור, איז דאס יאר. גייט פרשת מטות און מסע אינאיינעם. פארוואס דווקא די סדרות? ס'איז דא על פי קבלה זייער אסאך צו רעדן וועגן דעם אבער דאס איז דאך נישט דער מטרה פון דעם האטליין, דער מטרה פון דעם האטליין איז מען זאל מאכן אווערנעס פאר די קינדער וועגן די חזרה. נאר כ'וועל זאגן א ווערטל וואס די וועלט זאגט וואס עס איז כדאי צו זאגן. די וועלט פרעגט א קשיא, פארוואס גייט אמאל חוקת און בלק אינאיינעם און מטות און מסע אינאיינעם, און פנחס גייט אייביג עקסטער פאר זיך? וואלט מען געדארפט מאכן אז חוקת זאל מען ליינען עקסטער אייביג, און אויב ס'פעלט אויס מען זאל האבן צוויי סדרות אינאיינעם וואלט מען געדארפט מאכן בלק און פנחס און מטות און מסע. בלק און פנחס וואלט אסאך בעסער געווען לויטן פארשטענדעניש אז זיי זאלן גיין אינאיינעם. ווי חוקת און בלק, ווייל סוף כל סוף ווען דו ענדיגסט בלק ענדיגסטו די מעשה וואס די אידן האבן געטוהן מיט די בנות מואב זנות, איז אז דו גייסט גראד און דו זאגסט וועגן פנחס'ן איז דאך עס בעסער פארשטענדיגט ווי דו נעמסט חוקת און בלק אינאיינעם און ביי בלק און פנחס טיילט מען עס אפ. יעצט, די וועלט זאגט א ווערטל, ווייל מיט א קנאי איז שווער צו זיצן אינאיינעם. וואס דארף טוהן? קענסט ערגעץ האבן א פראבלעם. איז במילא פנחס מיט א קנאי זוכט זיך קיינער נישט צו גיין, אזוי זאגט די וועלט א ווערטל, איך זאג דאס ווערטל אנדערש, דער קנאי פנחס וויל נישט גיין מיט יעדן, פנחס הוא אליהו, אליהו איז אויך געווען א קנאי קנא קנאתי להשם, דער מדרש ברענגט ווען מען האט געבעטן אליהו הנביא ער זאל ווערן דער שר פונעם ברית מילה, אליהו מלאך הברית, האט אליהו געזאגט פארן אייבערשטן ווי קען איך זיין דער מלאך הברית, דו ווייסט דאך אז איך בין א קנאי. כ'וועל זעהן אז ס'זיצט דארט א פרוי וואס האט נישט אפגעהיטן נידות, וועל איך זי דאך דערווערגן. די מאמע וואס האט געבוירן דאס קינד אז איכ'ל דארפן צו איר גיין אין הויז צו צו זי וועט קומען צו די ברית צו וואטעווער ס'עט זיין איכ'ל זעהן אז זי האט נישט אפגעהיטן נידות דערהרג איך זי. האט דער אייבישטער געזאגט אויב אזוי וועל איך מוחל זיין פאר די פרוי ווען זי מאכט א ברית. זאגט אליהו הנביא פיין און וואס איז מיטן מאן? כ'וועל זעהן דער מאן האט בועל געווען א נדה דערהרג איך אים. זאגט זאגט דער אייבערשטער פאר אליהו הנביא, ווייסטו וואס, כ'וועל מוחל זיין פארן מאן אויך. זאגט דער אליהו הנביא ווייטער פארן אייבערשטן, און אז כ'וועל זען ס'איז דארטן דא אסאך מענטשן, און די וואס זיי קומען זיך צוזאם לכבוד די ברית, און זיי האבן געטון עריות, וועל איך זיי דאך הרג'ענען. זאגט דער אייבערשטער, כ'וועל מוחל זיין פאר די אלע וואס זענען זיך משתתף מיט א ברית. פון דא נעמט זיך, פון דעם מדרש, נעמט זיך די מקור אז מ'גייט צו א ברית איז דער אייבערשטער מוחל אלע עבירות. נאכדעם. זאגט אליהו הנביא, איך וועל זעהן אזא גאלאנטער חזר, איך וועל זעהן נאכאמאל אזאלעכע רבנים, וואס זיי זענען די מוהלים, איך וועל זעהן אז זיי זענען גאר די מוהלים, וועל איך זיי דאך דערווערגן, דער אייבערשטער כ'על זיי מוחל זיין, ווייל איך וויל אז ס'זאל ווערן געטוהן ברית'ן, און איך וויל דו זאלסט זיין אליהו מלאך הברית. עס ווערט געברענגט אין די קליינע שורות, די קליינע אותיות ווערט געברענגט. אז מ'זאגט אליהו מלאך הברית הנה שלך לפניך עמוד על ימיני וסמכני, דעמאלטס קומט אליהו הנביא אראפ און דעמאלטס איז דער אייבערשטער מוחל פאר יעדן אלע עבירות, פארשטייט זיך דאס אז מען טוט תשובה, אן קיין תשובה העלפט נישט קיין דער אייבערשטער קיינמאל נישט מוחל, חוץ ס'איז דא א שיטת רבי אז יום כיפור איז אזוי הייליג אז ס'מוחל סיי לשבים סיי לשאינו שבים. אבער נישט ביי אליהו הנביא. אדער קען זיין ס'איז אזוי גרויס א ברית אזוי ווי בבחינת יום כיפור, כ'ווייס נישט, נישט געזען אין די ספרים קיינמאל וועגן דעם. קען זיין דאס וואס דער אייבערשטער זאגט כ'וועל מוחל זיין איז אפילו אן תשובה. די פאקט אז ער איז ביי א ברית, ס'ווערט געברענגט אז די קול פון א קינד וואס ער וויינט גייט ארויף ביז צום כסא הכבוד, ס'ווייזט פארן אייבערשטן אז אונז טוהן מיר דיין רצון אזוי ווי דו האסט עס איבערגעגעבן פאר אברהם אבינו'ן, במילא. העלפט עס אז ס'איז מכפר אפילו אן תשובה. אבער דאס דארף מען וויסן, אפילו דער מענטש האט נישט באמת מהרהר בתשובה געוען צו ס'שטייט ער געטוהן גרויסע עבירות וואס ס'העלפט נישט סתם תשובה מ'דארף האבן תשובה עילאה, איז צו דער אייבישטער איז מוחל אן דעם צו נישט איז א מחלוקת רבי מיט די חכמים. אבער דאס איז קלאר אז רבי האלט אויכעט אז טאמער גייסטו מוצאי יום כיפור און דו גייסט ווייטער זינדיגן ווייל והא ראיה דער אייבישטער האט דיר יעצט מוחל געווען און נעקסטעס יאר וועט ער דיר אויך מוחל זיין, און דיין קאנסערן איז נאר לאמיר זאגן אז דו'סט שטארבן אין מיטן אדר עסטו נאר האבן א האלב יאר פון עבירות, טאמער איז דאס דיין חשבון צו טראכטן דאס זאלסטו וויסן און נישט גוט אפגעלערנט די גמרא, ווייל דאס שטייט קלאר אז אפילו לויט רבי וואס רבי האלט אז ס'איז דער אייבישטער מוחל יום כיפור לשבים ולשאינם שבים, טאמער איז עס אבער אחטא ואשוב נאך יום כיפור גייט ער ווייטער זינדיגן, קומט צוריק די אלטע זאך, ס'איז גוט פארשטיין מיט די היינטיגע וועלט, זאלסט עס פארשטיין אזוי. א מענטש איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, הי מעסעס אפ, ער טוט נאכאמאל די זעלבע, דעמאלטס געט מען אים נישט יעצט פאר די עבירה, נעה, מען געט אים צוריק דעם גאנצן בוק וואס מען האט דעמאלטס געהאט מיט אלע טשארדזשעס קומט צוריק, סאו דאס איז די ענין, אפילו לויט רבי'ן וואס דאס איז מכפר. ס'איז מכפר אפילו לשאינם שבים איז נאר טאמער מען טוט נישט ווייטער די עבירה, נאר די פשט מען דארף נישט האבן די געוואלטיגע תעניתים מיט די סיגופים מיט די תשובה עילאה וואס דאס איז זאכן וואס די הייליגע בני יששכר זאגט אונז זעמער אזוי ארויס פון די אלע זאכן, ער זאגט די רמב"ם ברענגט אז תשובה נאר עד שיעיד עליו יודע תעלומות אז דער אייבישטער זאל מעיד זיין שלא ישוב לכסלה עוד ער זאל קיינמאל מער נישט זינדיגן, זאגט די בני יששכר היינט איז דאס נישט קיין מציאות קיינער קען אזא תשובה נישט טון נאר וואס. היינט איז דער אייבערשטער צופרידן אז מען געבט א קרעכץ און מען זאגט רבונו של עולם איך גיי עס נישט טון יעצט מער ווייטער. איך האב געקאלט די וואך אויך א אינגערמאן ער הערט די די דרשות ער האט געהערט די מוסר פון פאריגע וואך ער זאגט מיר ר' נחום כ'בין אזוי פארכאפט אין זנות איך זאג דיר באמת איך ווייס שוין נישט צו דער אייבערשטער וועט מיך אננעמען צו תשובה און ווען איך זאל דארפן פאסטן פאר יעדע בעילה אסורה וואס כ'האב געמאכט לאזן זיך אויס מיינע יארן ב ב כ'וועל ווערן פריער נײַנציק יאר אלט איך האב נאך נישט אפגעקומען אלעס זאג איך אים ר' איד תפסת מרובה לא תפסת פאסט מיר נישט טו מיר נישט קיין טובות טו נאר איין זאך דו ביסט פארכאפט ווייל דו ארבעטסט אין זייער א שלעכטע געגנט און דארט דאס הייסט סין סיטי יענע געגנט הייסט סין סיטי דארט קענסטו נישט ארויסגיין די גאס און זאלן נישט טרעפן צען פופצן גויטעס זאלן דיך פרעגן צו דו ווילסט גיין, כ'וויל נישט זאגן פונקטליך ווי דאס איז ווייל איך גיב נישט קיין אדרעסן, למעשה זאג איך אים אז דו העסט דיך אפלאזן, דו עסט עס מער נישט טון, פון היינט מאל אן ביז ווען דו העסט ענדיגן דיינע יארן ביי הונדערט און צוואנציג, קענסטו זיין זיכער אז דער אייבערשטער וועט מקבל זיין דיין תשובה, וועסט האבן אביסל יסורים דא אביסל יסורים דארט, זאלסט אבער אלץ געדענקען אז דאס איז ווייל דער אייבערשטער איז דיך מקרב. ער וויל דיך נישט פארלירן. סאו וועגן דעם גייט פנחס עקסטער, ווייל פונקט ווי אליהו הנביא האט געזאגט פארן אייבערשטן, איך קען נישט גיין צו א ברית ווייל איך וועל זיי דערהארגענען, איך בין דאך א קנאי. די זעלבע מיט פנחס'ן, קען נישט יעדער גיין אינאיינעם. שטעל דיר פאר, פנחס בן אלעזר, הולך והורג נשיא שבט מישראל, ער האט פאר קיינעם נישט קיין מורא געהאט, דו טוהסט ניסי קעגן די תורה, געהארגעט. און ער וואלט נישט געקענט אויסהאלטן די זינד וואס ס'ווערט געטוהן. איז גייט ער זיך עקסטער, דער קנאי גייט עקסטער, אבער בנוגע לענינינו דארף מען וויסן רבותי, דער אייבערשטער האט זיינע פנחס'לעך אין יעדן דור, ער גייט אינאיינעם מיט בלק צו נישט אינאיינעם, די פנחס'לעך האט דער אייבערשטער אין יעדן דור, און דאס מוזט עטץ וויסן, די גמרא זאגט ד' מיתות בית דין לא בטלה, ווען איינער איז בועל אן ארמית, ער וואוינט מיט א גוי'טע, קומט זיך אים כרת בידי שמים, זאגט די גמרא אזוי. אז איינער איז טובע בנהר ער איז אריין געזינקען אין א טייך דאס איז געהעריג חנק און אזוי אלע ד' מיתות בית דין ס'פאלט אויף אים ארויף א שטיין ער ווערט געהארגעט צו ער קערט זיך איבער און ער ווערט געהארגעט דאס איז סקילה ר' חיים וויטאל ברענגט א מעשה אז ס'איז געווען א מענטש וואס ער איז אריין א דיבוק אין עפעס א פרוי אין א מיידל איז ער אריין. און דער אר"י הקדוש האט עס געוואלט ארויסטרייבן, ווייל ס'איז געווען נעבעך א יונג מיידל, ס'איז וואס איז זי שולדיג, איז רבי חיים וויטאל געגאנגען ברענגען, אוודאי נישט מיט אליינס, מיט אפאר תלמידים, נישט געווען דעמאלטס קיין מעשה פון נחמיה וועבערמאן, און ער האט זי געברענגט פארן אר"י הקדוש, און דער אר"י הקדוש האט געזאגט פארן דיבוק גיי ארויס, האט ער געזאגט איך האלט נישט דערביי, יא, דער אר"י הקדוש זאגט אים וואס הייסט איך הייס דיר ארויסגיין? זאגט ער, איך בין מסכים ארויסצוגיין אבער דו מוזט מיר געבן א תיקון, פרעגט דער אר"י הקדוש וואס האסטו, וואס האסטו געטון, וואט ווענט ראנג? ציילט ער אז ער איז געווען פארכאפט מיט זנות פון אשת איש, ווי ער האט געזען אן אשת איש איז ער איר נאכגעלאפן האט ער פראבירט מפתה צו זיין, און ער איז געפארן מיט א שיף פון מצרים אויף אפריקע, געפארן מסתמא אויף מאראקא צו ווי דארט ווי לעיזער בערלאנד איז געפארן, הערסטע ער זעט אויס ער קען גוט כתבי אר"י, ער ווייסט נאכדעם וואס מען טאטשט א אשת איש דארף מען פארן אויף מאראקא. אזוי ברענגט דער אר"י הקדוש, איך זאג אייך נאך דא א שטיקל מעשה פון שבחי אר"י, איז ער געפארן און די שיף האט זיך איבערגעקערט פון גרויסע כוואליעס, אוודאי האט ער געהאט יונה'ן אויף די שיף, די מענטשן וואס זענען מיטגעפארן מיט יונה'ן, דער רב החובל פרעגט אים בשל מי הרעה הזאת, זאגט יונה איך, איך בין דער טראבל מעיקער. כאַפּ מיך אָן, װאַרף מיך אַרײַן אין װאַסער, און װעט עץ אַלע לעבעדיק בלײַבן! זאָגט דער פּרקי דר' אליעזר. זײ האָבן גענומען אַ שטריק, זײ האָבן צוגעבונדן און זײ האָבן אים אַראָפּגעלאָזט. װען זײַן מױל איז אָנגעקומען צום װאַסער און ער האָט זיך געהאַלטן בײַם דערטרענקען, האָט זיך אױפֿגעהערט די כװאַלעס, האָבן זײ אים אַרױפֿגעשלעפּט, זיך צוריק אָנגעהױבן די כװאַלעס. אַזױ האָבן זײ געטאָן אַ פּאָר מאָל, אַזױ ברענגט דער פּרקי דר' אליעזר. האָבן זײ געזאָגט, רבונו-של-עולם, איז ער דאָך גערעכט, איז דאָך די אַלע צרות פֿון אים, איז אױב אַזױ, אל תתן דם נקי, זאלסט אונז נישט אומברענגען וועגן אים, ער איז א טראבל מעיקער, זאל ער גיין אין ים אריין, און מען האט אים אריינגעווארפן, און נאכדעם איז שוין דא די מעשה וימן השם דג ליונה, דער אייבערשטער האט אים צוגעשטעלט א פיש, און אזוי ווייטער, כל פנים איבעראל דארף מען וויסן ווי דער טראבל מעיקער איז, דער קיצור. דער מענטש איז געווען דער טראבל מעיקער אויף די שיף, און די שיף האט זיך דערטראנקען, און מיט דעם איז ער אפגעקומען, דאס איז געווען א חלק פונעם עונש פון חנק, הבא על אשת איש מיתתו בחנק, זיי האבן געטשעפעט דוד המלך, זאגט די גמרא מ'האט אים געטשעפעט, הע הע דוד! וואס איז דער חטא הבא על אשת איש? זאגט ער מיתתו בחנק, אבער נאכדעם זאגט ער זיי צוריק המלבין פני חבירו ברבים איז אין לו חלק לעולם הבא, דער נאך די מיתה מיט חנק האט נאך א טשענס צוצוקומען צו עולם הבא, המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. פארשטייט זיך דאס איז נישט טאמער יענער איז א חוטא ומחטיא את הרבים. דעמאלטס איז א מצוה מען זאל אים מפרסם זיין, אזוי פסק'נט דער חפץ חיים, איינער קאלט מיך אפ צו איך לערן אמאל חפץ חיים צו איך ווייס ס'איז דא אזא זאך ווי הלכות לשון הרע, זאג איך אים וואס הייסט צו איך ווייס? איך קען דארט יעדן סעיף, זאג איך אים איך בין געווען א וויזשניצער בחור און דער אמרי חיים פלעגט זאגן אז ער האט געהאט אלס אינגערמאן אין זיין טלית בייטל. צוויי ספרים, חפץ חיים אויף לשון הרע און די מסילת ישרים. זאג איך, איך ווייס ס'איז דא אזא זאך ווי חפץ חיים אויף לשון הרע, אבער קוק ווי ער לאזט אויס אין די הקדמה, ווען איינער, דאס אלעס זאג איך נאר פאר א מענטש וואס ער פירט זיך ערליך, ווען איינער איז א חוטא ומחטיא את הרבים מצוה לשנאו מצוה לפרסמו. עניוועי, יעצט איז דא הבא על אשת איש מיתתו בחנק, אבער ד' מיתות בית דין לא בטלו. ס'איז גארנישט בטל געווארן. איז טובע בנהר האט אריינגעזינקען זיך נעבעך אין טייך, ער האט זיך נישט געקענט כאפן דעם אטעם, איז עס חנק? ביי חנק האט מען אויך אזוי געטון. עניוועי, איז די אלע עונשים וואס איז דא, זענען אלע דא. כ'האב געזען אמאל אין בניהו בן יהוידע אויף אגדות הש"ס. פון רבי יוסף חיים פון באגדאד ברענגט ער א מורא'דיגע זאך, ער זאגט ווען א מענטש פארלירט חלילה א קינד ביי לעבצייט איז דא אסאך טעמים, אמאל איז איז ער אזא בחינה וואס האט נאך עפעס נישט מתקן געווען, און האט שוין מתקן געווען מיט די פאר יאר וואס ער האט געלעבט, ס'איז דא אין דעם פארשידענע בחינות, זאגט ער איין בחינה איז. כרת איז כרת וערירי, מען שטארבט אן קינדער. זאגט ער ווען מען באגראבט א קינד ביין לעבצייט און די צער איז אזוי גרויס אז דאס איז די בחינת כרת וערירי. איי פארוואס לאזט אים דער אייבערשטער איבער מיט נאך קינדער, זאגט ער דאס קינד איז אבער ערירי, דער איז געגאנגען אהיים, ערום יצא מבטן אמו, ער איז נאקעט ארויס פון זיין מאמע'ס בויך, ערום נכנס לבית עולמו, נאקעט גייט ער נעבעך אהיים, נעבעך פארוואס דער אייבערשטער לאזט אים איבער נאך קינדער, ווייל יעדער מענטש איז א עולם בפני עצמו. יעצט ווען דו ביסט מדייק אין די רשי ביי כרת וערירי זאגט רשי הוא כרת וזרעו נכרתים, רשי זאגט וזרעו אלע קינדער, אבער למעשה זאגט דער רבי יוסף חיים פון באגדאד אז אסאך מאל האט דער אייבערשטער רחמנות אויף א מענטש סא אמאל נאכדעם וואס ער פארלירט איין קינד טוט ער אזוי שטארק תשובה אז דער אייבערשטער איז אים מוחל, על כל פנים. יעצט קום מיר צוריק צום אר"י הקדוש מיטן דיבוק. פרעגט אים, און דער דיבוק דערציילט פארן אר"י הקדוש וויאזוי ער האט זיך דערטראנקען, זאגט ער, זאלסט וויסן, דאס דערטראנקען, דאס דערטרענקעניש איז געווען אזא שווערע מיתה, ווייל ביז ס'גייט אריין דאס וואסער, און מ'פרובירט צו כאפן דעם אטעם, זאגט ער, די מיתה איז געווען אזוי שווער, ער. זאגט פארן אר"י הקדוש וואס ער איז אלץ דורך, און דער סוף איז אז ער איז דערטראנקען געווארן און ער האט זיך געוואלגערט אין ים דריי טעג, און דאס איז געווען אזאלעכע יסורים, דאס ווערט אנגערופן כף הקלע, כף הקלע הייסט נישט יעדער איז זוכה צו גיהנום, ס'קומען מלאכים זיי שפילן מיט אים פוטבאל, איינער געט אים א שטויס פון איין עק וועלט אויף די צווייטע, דער צווייטער שטויסט אים צוריק און יעדעס מאל טוט עס אים וויי. און די פאקט וואס ער איז נאך נישט באגראבן צו ער איז נאך נישט צוגעקומען צום משפט די דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון דאס איז שוין אויכעט א א געוואלדיגע זכות נישט יעדער קומט צו צו דעם ס'איז דא א מענטש וואס ער טוט אזאלעכע שלעכטע עבירות ער איז א חוטא ומחטיא את הרבים מען לאזט אים אינגאנצן נישט צוקומען נאך צו א משפט די מלאכי חבלה וואס ער האט אנגעשאפט ביי זיין לעבן די שלאגן אים און שטויסן אים עניוועי. זאגט ער פארן אר"י הקדוש ס'איז געווען מורא'דיגע יסורים, ס'ווערט געברענגט פון ר' מענדל רימינובער, ווען א מענטש זאל וויסן ווי ווייט ס'איז וויכטיג אז מ'זאל א נפטר באגראבן ווי שנעל מעגליך, זאגט ער אז ס'איז אזא וויכטיגע זאך אז ער וואלט געלאזט צוואה מ'זאל עהם באגראבן אונטער זיין בעט, מ'זאל אפילו נישט גיין אין בית החיים, אזוי וויכטיג איז דער כי עפר אתה ואל עפר תשוב, און וואסערא יסורים די נשמה ליידט די גאנצע צייט וואס ער איז נישט באגראבן. עניוועי. דערציילט ער דאס אלעס פארן אר"י הקדוש, און נאכדעם זאגט ער פארן אר"י הקדוש אז ער שוועבט שוין אזוי ארום צען יאר, און די מלאכים שטויסן אים און שלאגן אים כף הקלע, און ער טרעפט זיך נישט קיין מנוחה, ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער איז אינגאנצן הי איז נעבעך פול מיט יסורים, און ער זאגט ער טרעפט זיך אסאך מאל מנוחה, ער טאנצט ארויף אויף א בוים, שטייט פון אר"י הקדוש אז די אלע בלעטער האבן א חיות, אין דעם איז דא טויזענטער און טויזענטער נשמות. שומר אמונים ברענגט ווען מען געבט פאר א מענטש א נסיעה פון הימל ער דארף פארן ערגעץ זאל ער זיך פרייען ווייל אין די וועלדער וואו עס איז נישט דורך געגאנגען קיין איד און האט נישט געמאכט קיין ברכה דארט אז מען מאכט א ברכה איז עס א מורא'דיגער תיקון פארן וואלד פאר די אלע נשמות וואס זענען דארטן אנגעבינדן. ר' חיים וויטאל ברענגט אז זיין רבי דער אר"י הקדוש פלעג גיין אין די וועלדער פלעגט ער מתקן זיין די אלע. נשמות, און מיט דעם וועט איר אויך פארשטיין פארוואס דער זוהר הקדוש און די אלע קבלה ספרים זענען געווען אין די וועלדער געמאכט, דארטן איז דא געוואלדיגע נשמות וואס זיי העלפן צו, טאמער מ'איז ערליך. דער בעלזער רב, ר' ישכר דוב, מ'האט געגרינדעט עפעס א טונעל, איך ווייס פונקטליך פון וועלכע שטאט צו וועלכע, און ער האט עס געהערט, האט ער געזאגט די גבאים ער וויל דארט אהין פארן, ער וויל עס זען, די חברה האבן געמיינט ער איז א סייענטיסט אדער א ארכיטעקט, ער וויל זען וויאזוי ס'ארבעט. איז ער אריינגעקומען האט אים געזאגט יעצט פארט מען אריין אין טונעל זאגט ער שטעל אפ די אוטא און ער האט מקבל געווען אויף זיך עול מלכות שמים ער האט געזאגט שמע ישראל און קריאת שמע האט ער געזאגט אין אזא פלאץ ווי ס'איז קיינמאל נאכנישט געווען קיין חלק פון די וועלט אונטער די ערד למשל דארט קיינער האט נאכנישט מקבל געווען דארט נאך עול מלכות שמים וויל איך מקבל זיין עול מלכות שמים אז דער אייבערשטער זאל דא האבן א פלאץ צו רוען שוין. פרעגט דער ארי הקדוש פארוואס האסטו געהאט א רעכט אריינצוגיין אין דעם אין די פרוי אין דעם מיידל? און זאגט ער זייער פשוט, קוק עסטו זעהן אז איר קלייד צו קורץ און זי גייט נישט מיט קיין זאקן? דאס איז גענוג א טעם אז א מיידל זאל זיין געלעיבלט אלס נישט קיין ערליך אידישע טאכטער, און ממילא האב איך געהאט א רעכט. עניוועי, זאגט דער ארי הקדוש, וואס קען מען דיר טוהן אז זאלסט ארויס גיין פון דעם מיידל? זאגט ער, אז וועט איר זאגן קדיש א גאנץ יאר נאך מיר, וועל איך צוקומען צום גיהנום, מען רעדט נישט פון גן עדן. ער האט דאך גארנישט געטוהן, זיין כאטש גיהנום. פרעגט אים רבי חיים וויטאל, איך פארשטיי מיך נישט מיט דיר, די גמרא זאגט אז איינער פון די מענטשן וואס זענען אין להם חלק לעולם הבא איז הבא על אשת איש, ווי קענסטו מיר יעצט איינרעדן אז מיין הייליגע רבי דער ארי הקדוש וועט זאגן נאך דיר קדיש, עסטו קענען צוקומען צום גיהנום און נאכדעם לייטערט, די גיהנום איז דאך נאר אן אויסלייטערונג פראסעס, עסטו קענען צוקומען צום גן עדן. איך מיין ס'איז דאך קעגן א חזל מפורשת. ענפערט אים דער דיבוק צוריק פארן רבי חיים וויטאל, איך וואונדער מיך אויף דיר, דו ביסט אזא גדול הדור, דו ביסט א תלמיד פונעם גרעסטן צדיק אין דעם דור דעם ארי הקדוש, און דו קענסט נישט פשט אין א שטיקל גמרא? איך בין אינגאנצן באוואונדערט פון דיר. זאגט ער, וואס? וואס איז דער פשט אין די גמרא? זאגט ער אזוי, דער אייבישטער קען נישט פארלירן קיין שום איד, אפילו ער האט געזינדיגט מיט אן אשת איש, ער האט שוין זיינע וועגן וויאזוי ער מאכט כי לא ידח ממנו נדח, אבער בסופו של דבר מאכט ער אז דער מענטש זאל צוקומען צו א תיקון, זאגט ער, אבער דא איז די פאנטש ליין. יעדער איד האט א חלק לעולם הבא, חלק מיינט ער האט א עקסטערן חלק ווי ער זיצט דארט און ער זיצט מיט זיין קרוין און דער אייבערשטער באצאלט אים פאר אלע גוטע זאכן וואס ער האט געטון, ס'הייסט נאכדעם וואס ער דורך דעם גיהנום און ער איז אויסגעלייטערט פון די זינד איז ער א מלך. די נשמה איז דאך א בת מלך, און דער גרויסער כבוד וויאזוי זי זיצט דארטן, דאס איז דאס וואס דאס הייסט נהנה מזיו השכינה. ס'שטייט, אויף יענע וועלט טרעפן זיך נישט נישט קיין עלטערן מיט קינדער, נישט קיין קינדער מיט עלטערן, קיינער טרעפט זיך נישט מיט קיינעם. חוץ מ'זאגט, מיט מחותנים טרעפט מען זיך יא, ווייל בשעת מען מאכט חתונה אייניקלעך, צו קינדער, צו אייניקלעך, וויפיל דורות איז דא אין דעם אין זוהר צוויי דעות, רשי זאגט עד כאן רחמי האב על הבן, דעם דריטן דור, ביז צום דריטן דור צודאך. דאס איז אן אריכות פאר זיך אויך. על כל פנים, איז קומט מען דאך אראפ ביי די חופה, דעמאלטס טרעפט מען זיך מיט די מחותנים, טרעפט זיך מיט עלטערן אויך דעמאלטס ווייל זיי קומען דאך אויך אראפ. אבער נארמאל אויבן האט יעדער זיין עקסטערן חלק. ס'איז דא א אריכות אין די מדרש, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. בקיצור. געווען איינער פון די תנאים, זיי האבן נישט געהאט צו עסן אויף שבת, און ער איז אהיים געקומען מיט אסאך עסן מיט אלעם, פרעגט זי די ווייב פון וואו האסטו עס גענומען, עס איז דאך ערב שבת, וואו האסטו געארבעט? האט ער געזאגט אז ס'איז אראפגעפאלן פון הימל א בריליאנט, אראפגעפאלן א בריליאנט, האט זי געזאגט דעמאלטס וויל איך נישט, ווייל דו נעמסט צו דיין חלק פון יענע וועלט, פון מיין רבי האט מיר געזאגט אז איך מעג עס טון, זאגט זי איך וויל גיין רעדן מיט דיין רעבן, און זי גייט מיט קוראזש צו דעם תנא זיין רעבן, זי פרעגט, זאג מיר, האסטו נישט געלערנט א פסוק, כי הולך נכנס לבית עולמו, זאגט דער מדרש אז קיינער טרעפט זיך נישט איינער מיטן צווייטן, ער זאגט, יא, ס'איז דא טאקע אזא פסוק אויך, זאגט זי, אויב אזוי וויל איך נישט. די גמרא, די מדרש ברענגט אז זי האט גענומען, זי האט צוריק געווארפן דעם בריליאנט פארן אייבערשטן, איך וויל נישט דארטן זיין אן דעם. בריליאנט וואס קומט זיך מיר. אויף די וועלט וועל איך שוין דורכשטופן יענע וועלט איז די עיקר. זאגט די גמרא ס'איז ארויס געקומען א האנט ס'האט עס צוריק גענומען זאגט דער מדרש דאס צוריק נעמען איז נאך א גרעסערע נס ווי דאס געבן ווייל אלע השפעות קומט דאך פון הימל אבער צוריק צו נעמען דאס איז שוין זייער זייער א הויעכע זאך ווייל קודם די השפעה קומט פון אויבן אראפ און נאכדעם דא איז דאך שוין געוען א גשמי וואס איז צוריק געמוזט ווערן א רוחני. עניוועי, איז זאגט דער דיבוק פאר רבי חיים וויטאל. נאכדעם איז דא נאך א פלאץ וואס דאס הייסט א גרויסע, מען רופט עס ביי אונז א גרויסע מענזע, א גרויסע עס זאל, וואס יעדע נשמה אפילו זי האט געזינדיגט עבירות וואס אויף דעם שטייט אין לו חלק לעולם הבא, זיצט דארטן, נאר ס'איז אין לו חלק לעולם הבא, ער האט נישט קיין עקסטערן חלק, אבער ער זיצט בתוך הבאים. זאגט ער, אבער דארט איז זייער ענג, ווייל דער דרייט זיך, דער שטופט זיך, דער וואקט אהער מיט אהין, דער קלאפט אריין, ס'איז נישט אנגענעם, ווייל דאס איז בבחינת צדקה, דער אייבערשטער געט עס דיר נישט ווייל דו האסט עס פארדינט, נאר בבחינת ווייל ער קען חלילה נישט פארלירן א חלק אלקי ממעל. איז במילא האמער אונז אינעם גרויסן לאנטש זאל האמער אונז דארט א פלאץ. זאגט ער דארפסט מדייק זיין די גמרא אז איינער וואס איז א ער טאטשט אן אשת איש איז אין לוי חלק לעולם הבא דאס מיינט דער חלק ער קריגט נישט אן עקסטערן באזונדערן חלק ער קריגט אזוי ווי בבחינת צדקה ממילא האט ער גארנישט אויפגעטון פון אראפקומען אויף די וועלט און פון זיך פלאגן ווייל בסופו של דבר ער איז דאך געווען א חלק אלקי ממעל עניוועי, חי השם אשר עמדתי לפניו, ער איז געווען א חלק אלקי ממעל, ער איז נאר אראפגעקומען ער זאל זיך פארדינען, זאל נישט זיין נהמא דכסיפא, און יעצט איז עס ווידער נהמא דכסיפא, און ס'ווערט אים נמאס דארט צו זיצן עסן אומזינסטיג ברויט, שוין דאס.

מען זעט פלוצלינג געשעט א מלחמה צווישן א מאן און א פרוי, זיי האבן קינדער אינאיינעם, דער מסר'ט דעם אין קאורט, דער יענעם, דער גייט זיצן, עס איז אלץ ד' מיתות בית דין לא בטלו. יעצט איך וויל רעדן די וואך א זייער א קרושעל סאבדזשעקט, יא איך בעט אז מען זאל צונעמען נאך ל"ג ל"ג רבנים מ'זאל נאכאמאל לייגן א חרם, קען זיין דאס וועט העלפן. איך מיין אז ווען זיי קויפן א הינדל און זיי דרייען עס ארום, די אלע רבנים דרייען עס ארום און זיי זאגן דריי מאל ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, אפשר העט עס זיי העלפן, ווייל זיי זענען אפגעפרעגט, ליידער ליידער, אזא שמוץ וואס דא טוט זיך. קאלט מיך אפ א רב פון ארץ ישראל זאגט הרב נחום, איך בין געווען פון אייערע גרעסטע מתנגדים, איך האב מיטגעהאלטן מיט דעם טעראר אפאראט קעגן אייך, איך האב זיי געבעקט, דער רב גראדע קומט אויף אמעריקע זייער אפן, ווייל ארבעטן וויל ער נישט. זאגט ער זייט די מעשה פון דעם חוסטער רב פון ארץ ישראל האב איך געזאגט ביי די עדה החרדית אין אפיס עס זעהט זיך אויס אונז זעמער געפארן שלעכט הרב נחום ראזענבערג איז גערעכט אז דאס קען געשעהן אין מאה שערים איינער וואס האט א ישיבה קטנה און ער קען מכשיל זיין בחורים נו וועם קען מען שוין היינט טראסטן זאגט ער איך וועל אייך זאגן דעם אמת ס'איז דידן נצח איר האט געווינען על כל פנים אפשר אז זיי'ן זאגן ופרצת מיט א ווייסן האן און פארטאגס עלן זיי צוריק ריגעינען אביסל פרעסטידזש וואס א רב דארף האבן ווייל למעשה זענען זיי זייער זייער ביליג און זייער אפגעפרעגט עניוועי כ'וויל ענק זאגן רבותי איך האנדל דא יעצט מיט א פרוי ס'א סעקאנד מערידזש איך האנדל נישט מיט איר דיירעקט איך האנדל דורך אן אנדערן און זי האט עידס ווער ס'האט עס איר געגעבן קען זיין זי האט עס געברענגט ווייל זי איז געווען א זונה זי זאגט אז נישט זי איז געגעט ווייל דער מאן איז ארומגעלאפן און ס'קען זיין דער מאן האט עס איר געברענגט. א פרעזענט, זיי האבן זיך געגעט און יעצט איז ארויסגעקומען, עידס קומט נישט ארויס דעם נעקסטן טאג, דויערט אמאל וואכן, חדשים און אפילו יארן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז דא א איד וואס ער האט געמאכט דעם דור ישרים, ס'איז א מורא'דיגער פיינער פראגרעם פאר כלל ישראל, ס'ווערן נישט געבוירן אזויפיל קראנקע קינדער, פירסט קאזינס קענען זיך נעמען און מען קען וויסן צו ער איז א קעריער צו נישט, ס'איז מורא'דיג גוט, ס'איז א מעדיקעל זאך, ער האט עס אריינגעברענגט צום עולם, ער איז געפארן צו די רבנים פייטן. דער גערער רבי דער היינטיגער איז געווען א מורא'דיגער מתנגד פון דעם, ער איז א געפערליכער מתנגד, ער זאגט איך גיי נישט געבן עצות דעם אייבערשטן, הרב הערשעלע ספינקער זכר צדיק לברכה איז אויך געווען א גרויסער מתנגד. היינט טעסט מען אויף פינף זעקס זאכן, יעדעס מאל וואס סקומט צו נאך א זאך ווערט א התנגדות, ווייל סקען זיין אז צוואנציג דרייסיג יאר ארום וועט מען זיין אזוי סאפיסטיקעיטעד אז מ'עט שוין קענען זעהן צו איינער איז א פעדעפייל אויכעט אין די בלוט, מ'קען נעווער נאו. סאו בקיצור מ'עט אנפרעגן דור ישרים זאג מיר דעם וועם מ'טראגט אן דער איז א פעדעפייל צו נישט? עניוועי ס'דא משפחות וואס ס'לויפט אסאך קעריערס און ס'דא וואס ס'לויפט ווייניג און ס'איז דא וואס ס'לויפט און איינער כ'וועל ענק זאגן מיט א משל ס'איז א צוואנציג פלארעדיגער בילדינג צוויי בילדינגס איינס לעבן אנדערן און ביי ביידע דער צענטער פלאר פארברענט איז זייער שווער מען זאל קענען גיין ווייטער ווייל ס'מאכט זיך ביי די זעלבע זאך דער קורצשלוס, טאמער אבער איינער האט א קורצשלוס אויפן דריטן פלאר און איינער האט אויפן צוועלעפטן פלאר איז נישט געפערליך, דאס איז די סייענטיפיק פוינט ביהיינד איט. יעצט איז דא פֿינף STDs, סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, די שלעכסטע און די שווערסטע איז HIV, עידס און HIV, ווען א אינגערמאן גט זיך פון א פרוי, און זי זאגט ער איז ארום געלאפן, קען זיין ער איז א קעריער, במילא זאל די פרוי נישט גיין חתונה האבן ביז ווילאנג מען טשעקט אויס צו דער אינגערמאן איז נישט געווען ריין פון HIV, יעצט די אינגערמאן וועט זיך דאך נישט לאזן טעסטן ווייל די אינגעלייט טוען דאך קיינמאל גארנישט, נחמיה האט אויך קיינמאל גארנישט געטון, ער זיצט נאר ווייל ער האט נישט קיין געלט פאר די דיפענס, קיינער וויל שוין נישט געבן צושטייער. דער לאָפּאַטשעק, דער רבֿ לאָפּאַטשעק משולם ייִדע, דער מגיד יהודה, דער אױסװוּרף האָט אים געזאָגט, זײַ נישט קײן נאַר, אונדז װעמיר דיך בעקן! און מע זעט, בײַ דער אַסיפֿה, ער קומט אַרײַן, יעדער גיט אים די הענט, די אַלע חבֿרה זענען דאָרט געזעסן, װאָס זאָגט עץ יעצט? און פֿאַרװאָס מאַכט מען נישט נאָך אַן אַסיפֿה פֿאַר זײַן דעפֿענס? מע דאַרף האָבן אַ מיליאָן צװײ פֿאַר אַן אַפּיל. עניװעי, פֿונעם מאַן קענסטו גאָרנישט האָבן, דו קענסט עס האָבן פֿון דער פֿרױ. יעצט. ביי אונז איז איינגעפירט, און אין אמעריקע סיי אין ארץ ישראל אויך ביי אלע פרומע משפחות, אז איינער האט א זון וואס ער איז טויט חרוב קראנק, ער איז אויף זעקס מיני טרענקעלייזערס, מאכט מען אים חתונה, ווייל מערידזש איז דאך א האספיטל. איי דו רשע בן רשע בן בנו של בלעם הרשע, דו נעמסט א אידישע טאכטער, דו לייגסט זי צוגרונד, זי קען מער נישט קיין שידוך טוהן אלץ בתולה, און נאכדעם טוסטו נאך א מורא'דיגע זאך, זי ווערט ברעין דעמעדזשד אז זי געוואוינט מיט אזא משוגענעם, זי האט שוין מורא פאר יעדן מאן. און נאכדעם טוסטו נאך א זאך האסט אויסגעברענגט יענעם מיט געלט. און דאס אלעס מעג מען טוהן, ווייל העי, פארוואס נישט? אלטע אזיאטישע סאטמארע מארמאראשע וועג. דעטס איט. כ'ווייס, איך בין געווען אמאל אינוואלווד מיט א דין תורה, איך האב געטרייט ארויסצוהעלפן די מיידל, זי האט חתונה געהאט מיט א טאטעל משוגענע וואקאו, א וואקאו וואס ער איז געווען אין האספיטל אין ענד אוט אין א מענטל אינסטיטושן, און די טאטע האט אים חתונה געמאכט. האט אים חתונה געמאכט, פארוואס נישט? ס'איז געקומען נאך די חתונה, האט זי געוואלט א גט, האט זיך אנגעהויבן א נייע מעשה, איך געב נישט קיין גט, פארוואס נישט, דו ווייסט דאך האסט געטון אן עוולה, האסט אריינגעפירט א אידישע טאכטער ווען דו ביסט קראנק, נאר דאס איז דאך אונזער מענטאליטי, אזוי דאס האמיר מיטגעברענגט פון אלטן מארמאראש. בקיצור, די דין תורה האט גע'פסק'נט אז ער דארף. געבן א גט. שוין. פיין. יעצט, דאס איז אף די רעקארד, דאס איז נישט וואס איך וויל זאגן, נאר אז אזא מענטש וואס ער געט א גט, ווייס איך נאכנישט צו ס'איז הונדערט פראצענט כשר, אויך נישט צו ער איז געווען הונדערט פראצענט נארמאל. ס'הייבט זיך דאך אן א גאנצע מעשה צו דו האסט נישט געמאכט יעצט א ווייבל, א מיידל זאל בלייבן א ווייבל פאר די רעסט אוו הער לייף, און זי מיינט נעבעך זי האט א גט. עניוועי, דאס איז די פרשה פון די גט מקליווא, וועלן מיר רעדן אן אנדערס מאל וועגן דעם, נישט יעצט. איי פארוואס לאזט עס די רב צו? ווייל ער מאכט זיינע פאר דאלער. יעצט למעשה האט דער איד געטענה'ט פון די מיידל'ס צד, פון דעם טאטע פונעם מיידל, אז ער וויל פופציג טויזנט דאלער אויך, פארוואס קומט זיך אים פופציג טויזנט דאלער, האט ער אראפגעלייגט אלע בילס וואס ער האט געהאט חתונה צו מאכן זיין טאכטער, ס'איז געווען בערך דרייסיג טויזנט, און צוואנציג טויזנט מוז ער האבן ווייל ער דארף זי יעצט נאכאמאל חתונה מאכן אלס גרושה, מוז ער דאך געבן אן אפער פון נאך אפאר טאלער, ווייל ביי אונז גייט דאך נישט, מ'האט חתונה מיט א מיידל.

למעשה האט דער איד, דער צד החתן, האט געטענה'ט אזוי, ווען דו פרעגסט מיך צו מיין זון איז קראנק צו נישט, און איך זאג דיר א ליגנט, האב איך דיך מיסגיידט, אבער אזוי ווי דו האסט דאך מיך גארנישט געפרעגט, נו, דו האלטסט איך האב געדארפט אויסשטעלן אויפן רוקן פון מיין זון א צעטל איך בין קראנק? כ'מיין, דו מוזט דאך פארשטיין. יעצט באמת איז דאס איז א פאלשע טענה. א מורא'דיגע פאלשע טענה. אין די משנה אין מסכת נדרים שטייט אז מ'טרעפט א מום ביי א מיידל, מעג מען זי גט'ן? זאגט די גמרא וואס הייסט א מום? אז איין דד איז קלענער פונעם צווייטן. ס'איז א זאך וואס א בחור גייט קיינמאל נישט פרעגן א מיידל, און ס'איז אוודאי נישט א זאך וואס מען קען דאס זען. אבער אז דו פארפירסט יענעם טוסטו אן עוולה שאין כמוהו. און בית דין האט עס אבער אנגענומען פאר א טענה אז ווען דו פרעגסט אים ווען צו ס'איז געזונט צו נישט, און ער זאגט דיר א ליגנט, דעמאלטס קענסטו אים מעניש זיין פאר געלט אויכעט. סאו עניוועי, איך גיי מיך נישט יעצט קריגן מיט בית דין, איך גיי נישט זאגן זיי האבן יא גוט גע'פסק'נט צו זיי האבן נישט גוט גע'פסק'נט, נאר איך גיי איין זאך זאגן, אז איך זאג אלע מיינע חברים מיט ידידים, איך זאג יעדעס מאל דו זעצסט דיך אראפ מיט א מחותן פרעג אים זאג מיר דיין זון איז געזונט צו דיין זון איז קראנק? האט ער א מעדיקל היסטערי צו נישט? יעצט איך זאג אים דו מוזט מיר נישט ענטפערן, דו דארפסט בכלל נישט ענטפערן אויף דעם, דו דארפסט נאר איין זאך, דו גייסט אהיים אזוי ווי יענער האט דיך געפרעגט און דו ווייסט דאך אז דו ווילסט אים נישט אויס. זאגן דעם אמת ער טרעפט אן אנדערן סאקער וואס ער וועט אים נישט פרעגן, סאו דארפסטו גארנישט טוהן מער ווי זאגן פארן שדכן נע דער שידוך געפעלט מיר נישט, פארוואס? אז עס האט א קרומען, וואס א חילוק פארוואס? פארוואס איז נישט קיין שאלה, איז דאס דארף מען אנהייבן צו לערנען דעם עולם אביסל שכל, יעצט דאס אלעס לאזט זיך אויס אין דיני ממונות, יעצט גיימיר אונז אריין אין א מורא'דיגן פראבלעם וועגן געזונטהייט, געזונטהייט.

און דאך טאר מען נישט טוהן? נאר וואס, הער אויס, און ביי אונז מעג מען דאך אלעס טוהן, מען מעג יעדן מבזה זיין, מען האט געמעגט דעם קלויזענבארגער אויפווארפן טאמעיטאס אין פנים, מען האט געמעגט מצער זיין דעם צעהלימער רב ער האט געגעבן הכשרים, ער איז געקומען דא, ער איז געווען א רב, און פאר די קריג איז ער דא שוין געווען, און ער איז געווען דעם ערוגת הבושם'ס א זון, ער האט געוויסט וואס דאס הייסט א רבנות, און מען האט אים אינגאנצן ארויסגענומען פון אלע הכשרים. מ'האט דאך דא יעדן אנגעטון צרות. איינער וואס מ'האט נישט אנגעטון צרות איז דעם קליינעם שטינקער גרינוואלד וואס דאס האט ליפא פרידמאן פארזען. חוץ דעם האט מען דאך יעדן דא גע'רודפ'ט און געטון כל דבר אסור. האסט געקענט גיין צו א דין תורה? האסט געקענט רופן א רב צו די התאחדות?
די התאחדות וואלט גע'פסק'נט אז דער וואס איז אויף געהער צו זייער קלאב דער מעג טון וואס ער וויל. ממילא קען מען טון אין די אלע עניינים אויכעט וואס מ'וויל. האב איך יענעם פארפירט? האב איך יענעם געגעבן עידס? עניוועי. איז דא דו יעצט א מעשה. ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט גע'גט זיין פרוי ווייל ער האט געהאט עידס. יעצט איז די שאלה איז צו די פרוי האט אויך עידס צו זי האט נישט עידס. דער וואס וויל מיט איר חתונה האבן ס'אלץ הײמישע זאכן רבותי ס'נישט פון איך ווייס פאריז צו פון אפריקע ס'איז פון וויליאמסבורג. טוט זיך יעצט אבער א מעשה אז ער וויל אז זי זאל גיין נעמען א טעסט אז זי איז ריין פון עידס זאגט ער ער האט נישט דעם וועג וויאזוי ער זאל רעדן. צו איר, ער קען עס איר נישט מסביר זיין אז ער האט א סוספישען אז זי האט אויך שוין עידס, האב איך אים געזאגט אזוי, אויב דו האסט נישט קיין קוראזש און קיין גאטס צו רעדן דאס מיט די פרוי, האסטו איינס פון צוויי ברירות, אדער זאלסט נישט חתונה האבן מיט איר, אדער זאלסט חתונה האבן מיט איר און נאך די חתונה זאלסטו אויך באקומען עידס, דער איז נאו טרי אפשענס, דער איז אנלי טו, זאגט ער ער האט מורא אז דאס גייט רואינען דעם גאנצן שלום בית, ער זי וועט אים נישט וועלן זיך לאזט, אז דו האסט א ספק אז זי האט עידס איז זי דאך א. פרוי וואס זי וועט דיך הרג'ענען, סאו דו דארפסט טאקע נאכלויפן נאך אזא מין, זי איז טאקע אזוי מין אימפרעסיוו צו דיר אז דאס איז די גאנצע גליק פאר דיר? זאגט ער איך הער וואס דו זאגסט און דו ביסט גערעכט, און ער האט איר אוודאי געפרעגט זאג מיר אפשר וואלט איך געקענט מיט דיר גיין צו א דאקטער נעמען א טעסט און איך וויל זעהן וואס די רעזאלטס איז פאזיטיוו צו נעגעטיוו. סאו לאנג ביהאלד זאגט זי יא, פארוואס נישט? זאגט זי איך האב נישט געטשיעט קיינמאל, ענד געס וואט? שי איז א קעריער, זי האט עידס. איך וויל זאגן פארן עולם אזוי, אז מען שעמט זיך איז עס א גרויסער פראבלעם. א איד איז געקומען צום הייליגן רמ"א און געזאגט אז א איד אין קראקע שטארבט פאר הונגער. זאגט דער הייליגער רמ"א ס'קען נישט זיין, איך האב דאך א קאך און איך האב אויכעט א קופה וואס מען קען פון דארט נעמען געלט אויב מען איז הונגעריג. זאגט ער. דער רמ"א מוז פארשטיין אז יענער איד ער שעמט זיך, שעמט זיך צו נעמען פון די אלע צדקות, זאגט דער הייליגער רמ"א אז אויב ער שעמט זיך שטארבט ער פון בושה נישט פון הונגער, איז למאי נפקא מינה צו ער שטארבט פון בושה צו פון הונגער, זאגט ער אז ער שטארבט פון הונגער בין איך שטאט'ס רב בין איך מחויב צו זען אז ער זאל נישט שטארבן פון הונגער, אז ער שטארבט פון בושה קען איך אים גארנישט העלפן. איז עס האט עס שוין נישט מיט מיר קיין שייכות, דארף ער גיין צו א גוטן סייקייטריסט, און ער דארף זען ער זאל נישט האבן קיין בושה. די זעלבע דא אויכעט, אונזער עולם מוז אנהייבן צו ווערן אפ טו דעיט, אזוי ווי מען ווערט ברוך השם אפ טו דעיט מיט אלעם, מוז מען אנהייבן צו ווערן אפ טו דעיט, אז אונז זאל מען נישט שטארבן פון בושה. מען מוז דאס אנהייבן צו פארשטיין. דו גייסט קויפן פון יענעם א קאר, פרעגסט אים וויפיל מייל האסטו געדרייווט, האסט געדרייווט הייוועי מייל, האסט געדרייווט סטריט מיילידזש, ווי איז עס געווען יעדע נאכט? איז עס געווען אין א פארקינג צו איז עס געווען אין די אפענע גאס? ווען דו גייסט קויפן א הויז טוסטו אויך די זעלבע? ביי יעדע זאך טוט מען אזוי? פארוואס ווען ס'קומט זיך משדך צו זיין, וואס דאס איז דאך א א זאך וואס דאס גייט דויערן אייביג האפענטליך מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דא ווערט מען עפעס זייער זייער איינגעמאכט, מ'האט מורא יענעם צו פרעגן, פארוואס? אז ס'וועט שטערן צום שלום בית, אז דער איד וועט זאגן איך וויל נישט דעם מענטש פאר א מחותן ווייל ער איז א קאמישער און א קוריאזער מענטש, איז עס זיכער נישט פאר דיר. דו מוזט זיין זיכער ווען דו טוסט א זאך אז ס'זאל זיין געטון צו די זאך. יעצט, איך וויל מציע זיין א מורא'דיגע זאך, און איך האלט אז ס'איז זייער וויכטיג, אזוי ווי ס'איז דא דער גרויסער מוסד וואס ער גיבט אבאכט, וועגן טעי-סעקס וואס דאס איז איינס פון הונדערט טויזענט קעיסעס און נאך אזאלעכע ווייטע נאמבערס וואס איז רחוק מן הישוב, רבותי עידס איז זייער א נאנטע נאמבער, אונז אליינס די עסקנים ווייסן מסתם פון דרײַסיק פעלער פון עידס ביי אונז אין קאמיוניטי, און דרײַסיק פעלער איז נאר די וואס זענען שוין בולט און איינער איז געשטארבן. האט מען געזאגט ס'איז נישט געווען עידס, ער האט איבערגעלאזט דא א בחור וואס ער האט אים מכשיל געווען, וואס דער בחור איז זיבעצן יאר אלט און ער האט אויך עידס, און אויסער דעם זאלט עטס וויסן, איך האב א צוואה פון מיין קאזין הרב שלום ראזענבערג, וואס ער שרייט די גאנצע צייט אז מיין קאזין נחום ווייסט אפילו נישט פינף פראצענט וואס גייט פאר אין שטאט, אזוי שרייט ער, ער זאגט איך ענטפער דעם שומרים'ס טעלעפאן, אויב עפעס קומטס מיך פרעגן, איך וועל ענק זאגן וואס דא גייט פאר. ס'איז געווען א צייט ווען חסד של אמת האט מיר געזאגט, היינט זאגן זיי מיר שוין נישט ווייל ס'איז שוין נישט אינטערעסאנט, ס'איז שוין סעקאנד נעיטשער. מ'פלעג מיך אפקאלן, די וואך איז דא א לוויה מיט א רעד טעג. א רעד טעג האט געמיינט אז דער חברה'מאן האט געהאט עידס, און ווען א מענטש האט עידס לייגט מען ארויף א רעד טעג אז די חברה קדישא זאל וויסן זאלן אים נישט אנרירן נאר מיט גלאווס, טאמער מאכן זיי אים א טהרה דאס ברעטל זאל מען נאכדעם ג. גוט גוט אפוואשן אז ס'זאל נישט בלייבן אנשטעקיג, און במילא איז עס א פרעקאשענערי, לייגט מען ארויף אין מארג ווען מען טראגט אים אריין, לייגט מען ארויף אזא רעד טעג אויף די פיס, און איך בין געגאנגען שוין אמאל זען אויך, איך האב געוואלט זען וויאזוי ס'זעט אויס, און למעשה דאס איז וואס דא גייט פאר, דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג. יעצט איך האלט אז ווען איינער וועט פרעגן דעם מחותן וועט אים פרעגן דיין זון איז קראנק וועט ער אים זאגן ניין, איך האלט מען דארף מאכן א ליגעל קוועסטשעניר אזא בלומבערג פארם און מען זאל יענעם פרעגן און טאמער האט ער איינע פון די געהעריגע ערנסטע קראנקייטן וואס קיינער וואלט זיך ווען נישט משדך געווען למשל ער האט דייעביטיס, דייעביטיס איז נישט קיין קראנקייט וואס ער וועט ווארפן פאטס און פענס נאך די חתונה אבער ס'איז זייער א שווערע קראנקייט. מען ווערט זייער נערוועז דערפון, מען האט מען האט זייער אסאך שארטקאמינגס, מען קען נישט עסן איבעראל, די ווייב מוז זיין א ספעשל קעכער, און אויך די בין איש לאשתו, נישט אייביג קען מען באקומען א קישוי אבר, ס'האט זיך שארטקאמינגס, סא דו מיינסט דו פירסט יענעם אריין? הכל יודעים למה כלה נכנסה לחופה, דערס וואן ריזען, די וואן ענד אנלי ריזען פארוואס זי האט חתונה, נאכדעם איז דא אנדערע וואס האבן אנדערע קראנקייטן, און ס'שטערט זייער אסאך צו די אהבה ואחווה שלום ורעות וואס א מאן און א פרוי מוזן האבן, סאו וואס איז די חוצפה אז מ'זאל געבן דאס א א לייג אונטערן קארפעט? דער תירוץ איז מ'האט דאך אמאל געלייגט סעקשועל אביוז אויך אונטערן קארפעט. איך האלט מ'דארף מאכן אן ארגאניזעישאן און מ'דארף אויסשטעלן אן אפליקעישאן און מ'דארף מאכן אז יעדער וואס ער גייט זעהן א בחור אדער א מיידל, זאל פרעגן, ליסן וואט איז יור שארט קאמינגס, יעצט אויב יענער וויל דיר נישט זאגן, זאגט מען אים פיין, גיי אהיים מ'זאגט ביסט נישט אינטערעסירט אינעם שידוך, ס'איז נישט אז איך זאג דיר אפ, דו אליינס זאגסט דיר אפ. און וואס גייט געשעהן איז, ווען א מיידל וועט זעהן אז ער האט א דייעבעטיק שארט קאמינג און זי ווייסט זי האט א נוראלאדזשיקל שארט קאמינג, קען עס זיין א פערפעקט שידוך, מען ווייסט איך האב אביסל סעקריפייסט און דו האסט אביסל סעקריפייסט, זונטאג לייד איך פון דיר פון דיינע נערוון, און מאנטאג ליידסט דו פון מיר פון מיין דייעבעטיק, סתם צו כאפן יענעם אריינצוצווינגען. און נאכדעם נאך די חוצפה, איך גיי נאכנישט קיין גט אויך נישט נאר פאר הונדערט טויזענט דאלער, און יעדער ווייזט די פינגער אויף יענעם יענער איז דער שולד, דעס איז אלל ראנג, וויאזוי וויל מען אז ס'זאל זיך האלטן כלל ישראל אזוי? קוקטס וואס טוט זיך אפ, ס'ממש א שאנדע. איך גיי, ווען ס'דא א קאורט קעיס גיי איך אין קאורט, איז טרי טווענטי דזשעי סטריט, איז טרי טווענטי דזשעי סטריט, איז מען גייט אריין. לעבן דעם איז דא טיר טרי טורי דזשעי סטריט ס'איז די זעלבע ענטרענס אבער ס'איז צוויי אנדערע בילדינגס ס'איז כאילו צוויי בילדינגס אין איין בילדינג קען מען דורך גיין אויך אין עטליכע שטאקן איז דא א שורה כמעט אראונד די פול בלאק דאס איז די טרי טורי דאס איז בין איש לאשתו דאס איז פעמילי קארט איך וויל ענק זאגן מען קען זאגן אז א דריטל פון די אלע וואס זיי ווארטן אויף די ליין זענען היימישע אידן מיט לאנגע פאות מיט לאנגע בערד. מען שלעפט מיט די קינדער, דאס אלעס איז טאקע א מצוה, דאס האט טאקע דער אייבערשטער געמיינט ווען ער האט געזאגט פרו ורבו ומלאו את הארץ, מען קען זיך נישט פארגלייכן אונטער א אידישע מזוזה אין בית דין, און אז דו פילסט דאס יענער בא'עוול'ט ווייל דו ווילסט יעצט האבן רחמנות אויפן קינד, גייסטו מאכן פונעם קינד א שמאטע, דו שלעפסט אים ארום ווי א משוגענער, די סוף גייט די קינד קרעקן אפ, די אלע קינדער וואס מען האט ארומגעשלעפט ווייל מען האט זיך געשלאגן ווייל מען האט געוואלט דאס גוטס פארן קינד, די קינדער זענען געווארן די גרעסטע באמעס, זיי זענען געווען די ליעסט מצליח, איך ווייס איך האב דארט ווי איך וואוין אין מיין שכינות וואוינט א יונגערמאן און זיי האבן זיך גע'גט האב איך אים געזאגט הער אויס דו האסט א קליין קינד פארגעס פון דעם קינד קוק אים אן דאס לעצטע מאל און וויל אים מער קיינמאל נישט קענען, בקיצור ער האט געפאלגט מיין עצה, עס האט אים זייער וויי געטון ס'איז דאך זיין קינד, אבער אז ער באקומט א גוטן חינוך זי האט נאכאמאל חתונה געהאט, העי וואטס די דיפרענט, איך האב בכלל שוין אמאל געזאגט. איך האלט אז רוב קינדער ביי די היימישע עולם פאלן ארויס איז וועגן מאלעסטינג דאס איז זיכער, אבער ס'האט נאך א געוואלטיגע סיבה, ווייל דו ווילסט דיין זון זאל ווערן משה רבינו, דו האקסט, דו שלאגסט, דו זעסט ס'גייט נישט, יו דאנט וואנט טו נאו דיפרענט, זאג איך אייביג איך האלט מ'דארף זיך טשענדזשען די קינדער, איך וועל מגדל זיין דיינע קינדער, דו זאלסט מגדל זיין מיינע קינדער, דאן מיין קינד אז ס'וועט אראפגיין אביסל פונעם טראק, פון דעם גלייכגעוויכט וואו דו וואלסט אים געוואלט ער זאל זיין, וועט דיך נישט אזוי ווייט הארן, און מיך וועט נישט הארן אז דיין קינד וועט אביסל אראפגיין, ס'דאך סוף כל סוף נישט מיין קינד, ממילא וועלן מיר ביידע אויפציען גוטע קינדער. שטיי איך אמאל אין וואן פיפטי טו ראדני סטריט, מיט יארן צוריק, נאך פאר איך בין געווען אין חרם, און איך זעה דארטן אז ס'רעגנט א פעסטע רעגן, קומט צו מיר צו איינער און זאגט מיר נחום לאמיר זיך טשענדזשען די שטריימלעך, פרעג איך וואס, טשענדזשען א שטריימל איז א סגולה ס'זאל אויפהערן צו רעגענען? זאגט ער ניין, ס'וועט ווייטער רעגענען, נאר איך וועל מיט דיין שטריימל נישט לויפן, ווייל מיך אינטערעסירט נישט צו דיין שטריימל ווערט נאס און דו וועסט מיט מיין שטריימל נישט לויפן וועלן מיר ביידע נישט מחלל שבת זיין. איך וועל דיין קינד נישט אנהאקן טאמער ער איז נישט אויפן זעלבן מדריגה ווי מיין, ווי איך וואלט געוואלט מיין קינד זאל זיין, און דו וועסט מיין קינד נישט אנהאקן. די פראבלעם איז יעדער ווארט צו פיל פון די קינדער, און די טאטע איז נישט ווילינג אריינצולייגן גארנישט, די טאטע וויל שמועסן אין פאליש, חזקל שמש זכרונו לברכה פלעגט ארויסגיין יעדן שבת נאכן דאווענען און געבן א קלאפ אויס פאר די פאליש זיצערס, רבותי מען קען שוין אהיים גיין, מען האלט שוין נאך שחרית נאך קריאת התורה און אויכעט נאך מוסף, סא דו ווילסט נישט אריין לייגן גארנישט דיין קינד ווילסטו זאל זיין משה רבינו, דו עז איי טעל יו דו נאט עז יו סי מי דו, סא עניוועי. איז געגאנגען דער יונגערמאן, ער האט מיך געפאלגט, די פרוי וועם ער האט געגעט האט חתונה געהאט אין א פיינע שטוב, מען האט אויפגעצויגן דאס קינד, דאס קינד איז היינט שוין א בחור ביי די שידוכים, ער זאגט מיר, נחום, פאר די עצה וואס דו האסט מיר געגעבן, ווייס איך דיר נישט וואס צו באדאנקען, איך האב נאכנישט געזען דאס קינד, קען זיין צו די חתונה וועט מען מיך יא רופן, קען זיין מען וועט מיך נישט רופן, באט הו קעירס, מיין קינד איז אין א גוד קאמיוניטי, א גוד ענווייראמענט, א גוד האוז, און א גוד חינוך. און ער שיקט יעדן חודש דאס געלט ערליך, ער האט א וועג וויאזוי ער שיקט עס, מען זאל אפילו נישט וויסן צו דאס קינד ווייסט ס'איז א שטיף קינד צו נישט, אדער יא אדער נישט, דאס קינד זוכט אים נישט, ער זוכט נישט דאס קינד, און א גוטן פורים. ביי אונז איז דא קוקטס, איך וואלט געוואלט איינער זאל אמאל מיטקומען, ס'וועט זיין יעצט קאורט קעיסעס. כ'וואלט געוואלט איינער זאל מיטקומען און קוקן וואס טוט זיך אויף טרי טערטי דזשעי סטריט, דרײַסיק פראצענט זענען היימישע אינגעלייט מיט לאנגע ציצית און פרומע, און דער שלעפט דאס קינד און אויף אנדערע זייט זעסטו ווי די מאמע שלעפט אן אנדערס קינד זי האט ארויסגעכאפט פון מאן, קאם אן! פארוואס זענען די קינדער די פוטבאלס? דו שטויסט אריין אינעם קינד, דאס קינד וויל דאס נישט האבן, פאר אים בעיסיקלי איז נישט קיין חילוק ווער זיין מאמע איז, ווער זיין בייאלאדזשיקל מאמע איז געווען און זיין בייאלאדזשיקל טאטע, ער וויל וויסן איין זאך, ער איז א קינד, ער וויל האבן א העפי און א העלטי האום, און ער וויל קענען אויפוואקסן, און טאמער דער אייבערשטער וועט אים העלפן אז ער וועט האבן מער הצלחה וויפיל זיין טאטע און זיין מאמע האט געהאט, ער וועט נישט זיין אזוי משוגע ווי זיין טאטע און זיין מאמע איז געווען פאר יעדן נארישקייט זיך צו גט'ן, ס'איז דארטן דא אין די ראשונים איז דא א לשון אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו וואס זאל נישט זיין געגט, וועלכע מאמע וואלט נישט ארויסגעגאנגען אן הער האזבענד?

א מעדיקל רעקארד, א דאקטער זאל אויסשטעלן די בעיסיק קראניקל דיזיזעס און פרעגן יענעם צי ער האט די דיזיזעס, צי ער איז בייפאולער, כ'וועל ענק זאגן א שיין ווארט, הרב יצחק לעבאוויטש פון וואודרידזש זאגט זייער א גוט ווארט, ער זאגט אזוי, אמאהל אין דער היים האט דער מענטש געהייסן א משוגענער. דאס איז געווען זיין טייטל, ער איז א משוגענער. א מענטש וואס איז געווען משוגע. זאגט ער היינט זאגט מען אזוי, ער איז נארמאל, ער האט נאר א בייפאולער, ער האט נאר, ס'איז דא היינט זיבעציג נעמען וויאזוי מ'איז מסביר יעדנ'ס משוגעת, אזוי אז ער איז נארמאל.
און זאגן ער איז א משוגענער, ער איז נארמאל, נאר וואס? ער האט א בייפאולערער, ער ווערט דעפרעסט, מעניק שמעניק. די באטעם ליין איז, ס'איז א נוראלאדזשיקעל דיזיס וואס איז זייער שווער צו לעבן מיט אזא מענטש, און די מינוט די מאמע הייבט אן צו נעמען די פילן, אדער די טאטע, באט ווען די מאמע נעמט עס דאס איז מער קענטיג, ווערן די קינדער געבוירן מיט א קלעפט ליפ, א קלעפט ליפ מיינט זי נעמט געוויסע מעדיקעישאנס וואס דאס קאנטראלירט אירע נערוון, גייט מען יעצט דארפן פארן אויף באסטן אין א גרויס שפיטאל וואו זיי מאכן א גוטן אפערעישאן. יעצט, קען זיין דער מאן האט דיך אזוי ליב געהאט אז האסט אים אלעס געזאגט האט ער געזאגט העי, ביסט אזוי שיין איל טעיק יו עניוועי. אדער ער איז געווען אזוי דעספערט, ער האט געזען קיינער וויל אים נישט, ער איז שוין געווען א בחור פון צוויי און דרײַסיק, ס'איז נישט געגאנגען א שידוך, האט ער געקלערט מתי אעשה לביתי גם אנכי, איך גיי אריין מיט דעם וויאזוי ס'איז. דערס אלוועיס א ריזן פארוואס איינער פארקויפט א הויז, און ס'איז פיל מיט פראבלעמס און ווייעלעישאנס, ענד אנאדער וואן וואלד ביי די האוז. דערס אלוועיס דעט ריזן, סאו דאס דארף מען וויסן. אמאל טוט מען עס אויף דעספערעישן, אמאל טוט מען עס אויף גרויס יראת שמים, ער קוקט אפילו נישט. אמאל איז ער א יתום, ער האט נישט ווער ס'זאל פארן קוקן. אבער די באטעם ליין, די אונטערשטע שורה איז, ווען א מענטש גייט אריין מיט א זאך און ער ווייסט ער גייט אריין אין א פראבלעם, ווייסט ער אז ער וועט עס דארפן הענדלען, ווערט ער נישט אזוי שנעל אפסעט, און ווען ס'געשעט די פראבלעמס ווייסט ער הי דזשאסט קענט וואק אוט, הי ניו איט, איט דזשאסט דידנט העפן וויטאוט נאוינג. סאו דארף מען צוזאמשטעלן אזא בלומבערג פארום. און מען דארף צאמשטעלן אלעס פונקטליך, און אז מ'עט צאמשטעלן דעם גאנצן פארעם, און יענער עט אנהייבן צו עוועליועיטן, איך האב געהאט אזא אפערעישן, דו האסט געהאט אזא אפערעישן, דעמאלטס וועט זיין מער שלום בית, און ס'וועט זיין אסאך נארמאלער די שידוכים ווי ס'איז ביז יעצט, און נאכדעם עט זיך עס עלטערן אין פריידן. און דאס איז אלעס געזאגט געווארן פאר נארמאלע קראנקייטן, דייעבעטיק, איך ווייס, קאלעסטעראל, בלאד פרעשור. דאס איז נארמאלע קראנקייט. יעצט אז ס'קומט צו אזאלעכע מינע קראנקייטן וואס די קראנקייטן האבן אינגאנצן נישט קיין שייכות וואס דער אייבישטער האט עס דיר געגעבן נאר דו האסט עס דיר אליין געמאכט ביסט ארום געלאפן האסט באקומען סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס דער איז נאו ריזן פארוואס א פרוי זאל דאס טאלערעיטן און חוץ פון דעם אז דו ביסט דער מענטש וואס דו לויפסט ארום ווייסט דאך אונזער כלל א פעדאפייל ווערט קיינמאל נישט אויס פעדאפייל נעווער ער עט ארום לויפן א יאר צוויי נאך די חתונה אויכעט סאו וועסט זיך דעמאלטס דארפן זארגן. ער זאל נישט קריגן עידס. און איך זאג נאך א זאך, איך גיי נאך א סטעפ פארווארד, א בחור זעהט א מיידל זאל ער איר פרעגן ביי די לעצטע באשאו ווען מען האלט ביים טוהן דעם שידוך פוינט בלענק ביסטו א ווירדזשין טשיילד? נישט אז דו האסט דיין בתולים צו נישט? האסטו שוין ארומגעיאטשקעט מיט אפאר חברים? בין איך דער ערשטער וואס איך גיי דיך קענען צו איך וועל נאך א יאר נאך די חתונה וועל איך דאך הערן אז דיינע חברים לויפן דיר נאך ווען איך בין ביי די ארבעט. כ'האב געהאט אמאל עפעס א מעשה פון א א בחור, שוין היינט א יונגערמאן, זי האט ארומגעיאטשקעט מיט א חבר, דער טאטע געוואויר געווארן האט ער גענומען און ער האט געזאגט ער צאלט א שדכן וויפיל געלט מען זאל אים ברענגען א נארמאלן שידוך, האט זיך דאס מיידל אראפגעזעצט מיט דעם בחור וואס מען האט געברענגט א נארמאלן שידוך און זי האט אים געזאגט הער מיך אויס, איך מיין מיינד איז אלרעדי אן סאמבאדי עלס און איך וויל דיר אויסזאגן דעם אמת, איך האב שוין געוואוינט מיט אים, ענד איים ריעלי נאט אינטערעסטעד אין אן אנדערן שידוך, נאר מיין טאטע וויל נישט, סאו ווילסטו חתונה מיט מיר און איך זאל זיך מארגן גט'ן פון דיר און איך זאל נאכדעם גיין צו יענעם? איטס גאנע קאסט יו פארטי פיפטי טאוזענט דאלערס פלאס דו זיין פון א בחור עסטו ווערן א גרוש, יו וואנט טו דו איט דעט וועי? ווען נישט הייב דיך אויף און גיי אוועק. איז געגאנגען דער בחור האט מיך אפגעקאלט ער האט מיר פארציילט האב איך אפגעקאלט דעם טאטן איך האב אים געזאגט אזוי איך גיי אריבער קומען צו דיר איך גיי דיר געבן א נידל ס'איז א שווערע פיל א שווערע נידל אן אינדזשעקשאן באט יו העוו טו גאו טרו איט, דו האסט קענסער און איף איי דאונט גיוו יו דיס אינדזשעקשאן שטארבסטו, פרעגט ער וואסערע אן אינדזשעקשאן וואסערע קענסער, זאג איך דיין טאכטער האט שוין געוואוינט מיט איינעם און שיז אלל אין, שיז אלרעדי הוקט אפ, זי איז נישט אינטערעסירט אין דעם בחור וועם דו העסט איר ברענגען, און בעיסיקלי העסטו אפהארגענען דעם בחור. סאו אויסער די מעדיקעל שאלות און די סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס שאלות, אז זיי פרעגן ליסן אר יו הוקט אפ וויט פיפעל אלרעדי, האסטו שוין געהאט צו טון מיט חברה? די גמרא זאגט ווען איינער וואוינט. בזנות, נעשה עמו קשורה ככלב, זיי קענען זיך נישט אפשיידן, דאונט טינק דיפרענט, איז טאמער קען מען זיך חתונה מאכן הנה מה טוב ומה נעים, פארשטייט זיך נישט אויב זי האט געוואוינט אלס אן אשת איש, אז דעמאלטס טאר מען נישט, אבער זי איז געווען א פנויה, זי האט געזינדיגט נאר מיט נדות, אויף דעם מעגן זיי נאך חתונה, יעצט. און מיט די לאו אוו עוורידזש ניינטי פערסענט גט'ן זיך ביז צוויי דריי יאר נאך די חתונה ווייל זי ווייסט דאך וואסערע א שייגעץ ער איז און ער ווייסט וואסערע א שיקסע זי איז און זיי טראסטן זיך נישט איינער דעם אנדערן ווייל אמת בשעת ווען ס'איז געווען מים גנובים ימתקו איז עס געווען זייער זיס אבער נאכדעם ווען יו סעטל דאון הייבט מען אן צו זאגן העי וועיט א מינוט וואס האב איך געטון איך האב גענומען א פראסטעטוט פון די שטאט וואס יעדער האט זי שוין געקענט איך אליין האב זי דאך געקענט איך ווייס דאך יא אז זי געשלאפן מיט מיר אינאיינעם שוין סאו עניוועי. דעס איז זייער וויכטיג ענד בי אופען אבאוט איט, און טאמער האסטו מורא אז דעס וועט מאכן זאלסט פארלירן דעם שידוך וויל איך דיר זאגן, ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה קעגן פעדאפיילס האט אויך קיינער נישט געוואלט קומען פאראויס, יעצט יעדן טאג קומט מען פאראויס, עמ ס'איז ממש נישט דא א טאג וואס מען קומט נישט פאראויס, פון אמעריקע ביז ארץ ישראל ביז ניו זילענד און אוסטראליע, און ס'האט זיך איינגעגעבן, קיינער שרייט שוין נישט נאך א מוסר פאר די וואס האבן איינגעזעצט. מען שרייט שוין נישט נאך, דער עולם מאכט שוין שלום מיטן ריאליטי, ווייל ס'איז אמת אז דא האט נישט געטויגט, סאו עט די ענד אוו די דעי, די אלע קראנקע שידוכים גייען אויכעט נעמען אן ענדע וואן פיין דעי, וואן פיין דעי איטס גאנא טעיק ען ענד, א מיידל וועט וויסן, זי מוז קאנפראנטן דעם בחור און זי מוז ענטפערן צו זי האט יא ארום געיוטשקעט מיט נאך איינעם צו נישט, עווענטשעלי וועלן די מיידלעך נישט זיין אזוי צעלאזן, און די זעלבע דער בחור. איי עסטו מיך פרעגן, נישט יעדער טאר זאגן א ליגנט. כ'האב אמאל געהייסן איינעם ער זאל פרעגן צו איז דא געזונטהייט פראגן, האב איך געזאגט, טאמער ווילסטו נישט אויסזאגן דעם אמת, זאג אז איך בין נישט אינטערעסירט אינעם שידוך, מוזט דאך נישט זאגן וועגן וואס. פרעגט מיך יענער, דו נאר, דו און ווער וועט דיר אויסזאגן דעם אמת? זאג איך אים, ער דארף דיר נישט אויסזאגן דעם אמת, ער וועט דיר זאגן א ליגן, אבער נאכדעם ווען דו וועסט געוואויר ווערן דעם אמת, וועסטו קומען צום בית דין און דו'סט שרייען. אז ער האט מיך אומגליקליך געמאכט. וואס וועט זיין די תשובה? איך האב דען געמוזט ארויסלייגן א סיין אויף מיין זוהן'ס רוקן אז ער איז קראנק? און בית דין האט עס אנגענומען פאר א טענה. און קען זיין זענען גערעכט מיט די טענה, איך קען נישט אזוי גוט חושן משפט. קען זיין זענען גערעכט מיט די טענה. און קען זיין נישט, איך ווייס נישט. אבער טאמער האסטו געפרעגט און יענער האט געזאגט ניין איך האב נישט קיין שום קראנקהייט, איך בין נישט ארומגעלאפן, און נאכדעם ווערסטו געוואויר אז ס'איז שקר די גאנצע זאך, עטליעסט קענסטו ארויסגיין. מען זאל דיר צוריק צאלן וואס דו האסט שאדן געהאט אויף די חתונה, און אפאר טאלער וואס דו האסט שאדן געהאט אז דו ביסט היינט א גרוש, און דעמאלטס ביסטו געווען א בחור, און ממילא יו'ר נאט גאנע געט עוועי וויט איט. היינט איז דאך אויך אזוי, נחמיה וועבערמאן האט געזינדיגט מיט א מיידל, שקר, איך זאג אויך ס'איז שקר, נישט נחמיה האט געזינדיגט נישט ברוך מרדכי, יעדער שרייט דאך ס'איז שקר, באט דער איז א פרייז טו פעי, נחמיה באצאלט א פרייז ווייל צוועלף גוים ווילן אים נישט גלייבן, און ברוך מרדכי האט באצאלט א פרייז ווייל צוועלף גוים האבן אים נישט געוואלט גלייבן. דעטס אלל. זאגט מיר איינער, נו אבער זעהסט דאך ער איז אין די גאס. קודם, ער איז נישט אין די גאס, ער האט נאך צוריקצוגיין. און אפילו ווען ער איז אין די גאס, וועיט א מינוט, דו ווייסט וואס דאס קאסט אים? איך פרעג יענעם, זאג מיר, דו האסט אין דיין אימעדזשינעישן דו'סט האבן אמאל א לייף טיים סעיווינגס וואס דאס האט אפגעקאסט ביז יעצט? און נאכדעם די בזיונות. ער האט געזאגט פאר איינעם, נחום ראזענבערג, ווען ער האט נישט דעם האטליין באדערט מיך נישט צו גיין הונדערט יאר אין דזשעיל. און היינט ווען איך בין פריי, האב איך אויך גארנישט דערפון. ווייל יעדער ווייסט וואס איך האב געטון. איינער זאגט מען האט אים געטראפן אין א גראסערי פאריגע וואך איינקויפן, גייט ער צו, העי וואס זאגסטו צו נחום ראזנבערג, זאגט ער, נחום ראזנבערג איז דאך טויט, זאגט ער, אינטערעסאנט האט יעצט געמאכט א האטליין איך הער אים אויס, זאגט ער, ניין אבער רשעים בחייהם קרויים מתים, זאגט יענער א גוט ווארט איז כדאי נאכצוזאגן, זאגט ער, ברוך מרדכי דער נואף פון די שטאט וואס אונז האמיר צווישן פֿינף און אַכט טויזנט קינדער אפראקסימעט אז דאס האט ער נעבעך מכשיל געווען, ער הייסט דער צדיק, ער האט גארנישט געזינדיגט. און נחום ראזענבערג וואס ער טרייט נעבעך צו שלאגן זיך פאר די סעיפטי פון די קינדער ער איז רשעים בחייהם קרויים מתים אזוי האט ער אים הויך געזאגט אין סטאר זאג איך יענעם דו ווייסט נישט ווי גוט דו האסט געטון ווייל זיי פלעגן דאך אונז נאכלויפן זיי פלעגן נאכלויפן די וויקטעמס און די עדוועקעטס היינט זעהן זיי אז זיי כאפן דעם פראסק רייט סמעק דעט צוריק אין פנים אריין הא אונז זעמער נישט דא מער צו נעמען גארביטש פון די פאר פאוערפול פעמיליס און פון די נואפים דזשאסט ביקאוז דעי העוו א פיו דאלערס. אונז האמיר דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער זאגט לי הכסף ולי הזהב, אונז האמיר נאך לאכן ווי עס וועט קומען א צייט, עטס וועט זען, ווארט שוין צו, ווען די אלע וואס האבן אים געהאלפן, אפילו דער גרויסער מיליאנער לייזער קעסטנבוים, ער וועט נאך אונטערגיין, ער וועט נאך זיין א לסוף מבקש ככר לחם, ווארט שוין צו, ווארט שוין צו, עטס וועט אלעס זען. און זיין זון אויכעט, זיין זון וואס ער טוט איז ממש ס'איז א דיסגרעיס, ער נעמט געלט וואס דער אייבערשטער געבט אים ער זאל קענען געבן צדקה און טון מצוות און מעשים טובים, און ער געבט עס אויס פאר אן אלטן חזיר א טאטן ער זאל קענען ווייטער זיך דרייען אין די גאס און מכשיל זיין מענטשן, זיין טאטע וועט זיך נישט טשענדזשען, זיין טאטע וועט זיך דעמאלטס טשענדזשען פונקט ווי זיין טאטע קען זיך לאזן יעצט וואקסן רויטע האר, איטס נאט גאנא העפן. נעיטשער דאז נאט טשעינדזש, בפרט נאך א מענטש וואס האט זיך אזוי צושפילט, און טאמער געווינט ער נאך אז ער וואקט אוועק, ווייזט ער דאך פאר יעדן, העי, מען קען אלעס טון, אים די געלט באדערט דאך נישט, ווייל ס'איז דאך נישט זיין געלט, ער האט דאך זיינס אויסגעגעמבלט אין די קאסינאוס, גענומען קינדער קראס קאנטרי, האט זיי גענומען אויף ניו יארק אויף ניו דזשערזי, נאר אונזערע בהמות האבן מורא צו קומען פאר א שידוך, סאו די אלע זאכן מוז אנהייבן ארויסצוקומען, ווען מען זעצט זיך צאם ביי א שידוך, מען מוז אנהייבן צו רעדן, ווייל אנפארטשענעטלי האמער אונז אסאך עידס פעישענטס, אסאך, ווען איך זאג אסאך איז עס אסאך, איינס וואלט שוין געווען צופיל, און אונז האמער אסאך, און מען טאר נישט אריינפירן א אידיש קינד אין דער ערד אריין, מען טאר דאס נישט טון, מען דארף אים פרעגן, ליסן, וואס איז דיין סטעטוס? האסט הערפיס? אז דו האסט הערפיס גייען דאך דיינע קינדער האבן הערפיס, דער מוהל גייט באקריגן הערפיס, דער מוהל גייט עס איבערגעבן פאר אנדערע, דו גייסט ווערן א סיריעל קילער וועדער יו בעליוו איט אר נאט. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען אמאל איינער, איך האב אים גוט געקענט, ער איז געווען גראדע א רב, ס'איז געקומען א שידוך צו טון, זאגט דאך יעדער איינער ס'איז אלעס אויף טראסט, מ'רעדט דא פונעם גרעסטן עקספענס וואס א מענטש האט אין זיין לעבן איז חתונה מאכן א קינד, און דאס גייט אויף טראסט. פלעגט ער זאגן זיינע מחותנים, כ'וויל איר זאלט מיר אונטערשרייבן, אדער העדטשעקס, אדער א ליגעל דאקומענט, אז מ'האמיר זיך אזויפיל און אזויפיל מחייב געווען. איין מחותן האט אים אנגעהויבן צו שרייען, וואס, דו טראסט מיר נישט? יעצט ווען ס'איז געווען ווען איך, וואלט איך אים געזאגט, ניין, איך טראסט דיר נישט. דזשאסט ביקאוז די קינדער ווילן זיך, מיינט נישט אז אונז זעמער אויפ'ן זעלבן לעוועל. דו קענסט זיין א גנב און איך קען זיין אן ערליכער. יענער איז אבער קלוגער געווען פון מיר, ער איז א רב, האט ער געזאגט ניין איך טראסט איר יא, איך טראסט מיר נישט, איך האב מורא ס'עט קומען נאך די חתונה וועל איך נישט וועלן באצאלן, צו ס'עט קומען צו די חתונה וועל איך נישט וועלן באצאלן, סאו כדי איך זאל מיר טראסטן מוז איך אונטערשרייבן, און אז איך מוז אונטערשרייבן מוזט איר אויך אונטערשרייבן, ס'איז אויך איינע פון די האקלסטע זאכן, מענטשן קומט נאך די חתונה, כ'האב נישט, קומט צו דעם באצאלן די קעיטערערס מיט אלעם, מ'דארף באצאלן העלפט העלפט, כ'האב נישט, כ'האב נישט. וואס וועסטו יעצט טון? וועסט מאכן אויס שידוך? ניין, אבער לאמיך דיר זאגן, זיבעציג פראצענט פון דעם שלום בית ווערט געהארגעט מיט דעם אליין. מיין טאטע, דיין טאטע. זייער אסאך מענטשן טוען דעם שידוך נאר וועגן דעם געלט. צו יענער האט צו נישט ווייסן זיי נישט, אבער קודם זיי מיינען אזוי. געווען אמאל א זייער א רייך מיידל האט גענומען א בחור, און זיי האבן חתונה געהאט, און יעדעס מאל

יעצט טאמער געט ער עס נאך איז איין זאך, ליידט מען נאך, אבער טאמער געט ער עס נישט אויך נישט, ער האט צוגעזאגט און ער געט נישט, איז דאך עס אן אומגליק, סא דער איז נאו ריזען פארוואס מען זאל זיך נישט אראפזעצן און מאכן פיינענטשועל פעיפער ווארק, און דאס גייט איינשפארן אסאך שלום בית פראבלעמס, ווייל אז די מיידל גייט איין צו די אינגל גייט איין און זי ווייסט אז יענער האט נישט קיין געלט און מען מוז אלעס באצאלן, צאלט מען. אבער אז מען גייט איין איך בין משה מחותן און ער שלעפט נאך ארויף די זאל מוז זיין אין דעם די זאל און א סיקסטין בענד מיוזיק און נאכדעם ווען ס'קומט נאך אלעם זאגט ער מחותן איך האב נישט יו נאו האו לאו דיס מעיקס די קאפל פיל טאמער די ווייבל איז געווארן נפגע צו דער מאן איט מעיקס דעם פיל דיסקאסטינג ממילא דארפן די אלע זאכן זיך רעכענען. ס'שטייט נישט אין די תורה אז דו מוזט חתונה מאכן דיין זון אדער דיין טאכטער, ס'שטייט זיי מוזן מקיים זיין פרו ורבו, און דאס מיינט אז מ'מוז חתונה מאכן ווייל אנדערש קען מען נישט מקיים זיין, אבער די ווארט איז נישט זאלסט חתונה מאכן און נאכדעם זאלן זיי זיך מארגן גט'ן, ווייל דאס איז גארנישט, דאס איז געווען א וועיסט אוו טיים און מאני און עפערט און ענערדזשי, מ'האט באצאלט פאר די קעיטערינג, מ'האט באצאלט פאר די חתונה, פאר די בלומען, מ'האט באצאלט פארן שדכן, מיט אלעם. און עט די ענד אוו די דעי לאזט זיך עס אויס מיט גארנישט. סאו דאס דארף מען אייביג אנהייבן צו טראכטן, אונז דארף מיר לעבן אויף א נארמאלן שטאנדפונקט אזוי ווי סאפיסטיקעיטעד דזשענטלמאן לעבן, נישט אזוי ווי די מארמארישע פויערן האבן געלעבט. אז היטלער האט אויסגעהארגעט רוב כלל ישראל האבן מיר אונז געדארפט פון דארטן יוראפ אנטלויפן, האבן מיר געדארפט איבערלאזן אלע זייערע שלעכטע דרכים אויכעט. העט מיך איינער פרעגן וואס דו מיינסט צו זאגן מען דארף גיין צו א רב אדער צו א לויער, זאג איך אים ניין צו א רב זאלסטו נישט גיין ווייל ער העט קודם אראפנעמען צוואנציג אלפים אזוי ווי זיי האבן געטוהן מיט די הייזער. ס'איז געווען דער גאלאנטער מיט דעם אנדערן דארט אין דעם. דושינסקי, זענען געווען אפוטרופוסן פאר הייזער, זיי האבן אפגע'גנב'עט פון מענטשן דאס געלט. אז דו העסט אנהייבן מיט זיי העסטו נאך ארגער פארן. דו דארפסט נישט גיין צו א לויער און דו דארפסט נישט גיין צו אן אקאונטענט און דו דארפסט נישט גיין צו די אלע נעמען. דו דארפסט טון איין קלייניקייט. זאלסט דיך אראפזעצן מיט מחותן און אלעס זאל זיין אויסגענומען בכתב. און איינמאל אז דו האסט דאס געטון, אז דו האסט אלעס אויסגענומען בכתב, דעמאלטס, נארמאל, העט א מענטש נישט קענען לייקענען, ס'טייטש אזוי. ווען די זאגן דו האסט דיך אויסגענומען בעל פה, קען דער זאגן איך האב נישט דיך אויסגענומען, איינער האט אמאל געזאגט, די רב איז א שייגעץ, בקיצור די ראש הקהל האט אים געכאפט און געזאגט אז דו מוזט איבערבעטן דעם רב, זאגט ער איך האב געזאגט די רב איז א שייגעץ? ס'ווענדט זיך וויאזוי דו זינגסט דעם ניגון, העט יענער זאגן האסט אזוי געזונגען דעם ניגון האסט אזוי געזונגען דעם ניגון, בכתב אונטערגעשריבן. איז זייער גענוג, מען דארף נישט אנהייבן פאר מען הייבט נאך אן מיט לויערס און מיט דאקטוירים און מיט דזשאדזשעס, ניין ניין ניין, ס'איז גוט אזוי ווי ס'איז, אבער אלעס זאל זיין אויסגענומען בכתב. איך ווייס פון א מעשה אויכעט איינער וואס וואוינט, א שכן מיינס מ'האט אים געזאגט אז ס'איז דא א מיידל אין ארץ ישראל, בקיצור ער איז געפארן ער האט איינגערעדט פאר דעם איד אז דער מחותן פון אמעריקע האלט ביים געבן אלעס, אפילו א דירה. שוין, ס'איז געקומען נאכדעם וואס ס'איז געשעהן דער שידוך מיט אלעם, זאגט דער שדכן יעצט דארף ער מיר באצאלן מיין צענערל, האט ער באצאלט, נאו פראבלעם, און נאכדעם זאגט ער הויעך פאר ביידע מחותנים, דאס וואס איך האב דיר איינגערעדט אז יענער איז נאר אלט אינגאנצן אַכצן יאר ער איז שוין אַכט און צוואַנציק, און דאס איך האב דיר איינגערעדט אז מ'האלט ביים געבן פאר דיין טאכטער א דירה אין ארץ ישראל דאס האט ער קיינמאל נישט געזאגט, איך האב עס געזאגט און און איך האב געהאלטן אז אזוי וועט עס בעסער זיין, דער שידוך וועט זיך שנעלער ציען. און יענער איד. איז זייער א וואוילער מענטש, נישט סתם א וואוילער, א הארציגער מענטש, א א א פעמילי מען, האט ער זיך אנגערופן, אויב דו האסט עס געזאגט וועל איך מקיים פסק זיין, און ער האט געגעבן א דירה, ער האט נישט געהאט קיין ברירה, ער גייט נישט אומברענגען זיין שטוב וועגן דעם, סא דער איד האט געזאגט א ליגנט, און שוין האט ער געזאגט א ליגנט, און וואס זאל איך טון זאגט ער, ער האט אייך געזאגט איך געב א דירה וויל איך אייך זאגן איך געב טאקע א דירה. און ער האט טאקע געגעבן, און זיי האבן ברוך השם חתונה געהאט, און זיי האבן מצליח געווען, אבער נישט יעדער האט אזויפיל געלט אז ער זאל קענען געבן א דירה, די שדכן האט געזאגט מיינט נאך נישט אז דו האסט עס אין פאקעט בוק, סא יעדע זאך דארף זיין אויסגענומען פה אל פה פנים אל פנים מיט א צעטל אויפן טיש, ווייל דער שדכן איז א ליגנער. און דאס זאלט עטץ אייביג געדענקען, דער שדכן איז דא צו מאכן זיינע פאר טאלער. כ'האב געהאט אמאל א שווערן שדכן, ער האט געוואלט עפעס שטופן א שידוך וואס כ'האב נישט געוואלט. זאג איך דעם שדכן, הער מיך אויס, דו ווילסט דאך נאר מאכן דיינע פאר טאלער, וויפיל נעמסטו פאר שדכנות? זאגט ער מיר אזויפיל און אזויפיל. ווייסט וואס, קום אריבער צו מיר איך געב דיר דאס געלט אבער לאז מיך אפ, קאל מיך מער נישט. דעטס איט, יו פעי דע פרייז, און נאכדעם קענסטו עקזיסטירן. שוין. דאס איז אבער אלץ נאר געלט זאכן וואס האט זיך שוין אריינגעשלעפט פון דעם שמועס, די עיקר שמועס איז, פונקט ווי דו זארגסט דיך פאר איינע פון הונדערט טויזנט קינדער וואס ווערן געבוירן פון טעי-סעקס, האלט איך אז דו זאלסט דיך פונקט אזוי שטארק זארגן פאר עידס און די אנדערע פֿיר סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס. און אויכעט פאר אזאלעכע מינע געזונטהייט פראבלעמען וואס דער אייבישטער האט דיר נעבעך געגעבן, נישט וואס דו האסט עס דיר אליין אנגעמאכט מיט ארום לויפן, ענד בי אופען אבאוט איט. שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. יעצט וועל איך ענדיגן מיט אביסל א דבר תורה. ס'שטייט, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, און די תורה רעכנט אויס פונקטליך אלע מסעות וואו זענען געפארן, וויאזוי זענען געפארן, און אזוי ווייטער. יעצט, כ'האב ווען געוואלט זאגן, מ'דארף פארשטיין, דעם חילוק צווישן די הייליגע תורה און צווישן סתם לערנען א חכמה, אז דו לערנסט א חכמה קענסטו די חכמה, אבער נאכדעם ווען די חכמה דו קענסט עס האסטו גארנישט דערפון, טאמער ס'ברענגט דיר פרנסה האסטו פרנסה דערפון, למשל ווען איינער איז מזכיר היינט א איך ווייס אלכסנדר מוקדון צו דזשארדזש וואשינגטאן, זיי האבן גארנישט פון דעם, ס'איז. היסטארי, אונזער הייליגע תורה איז אינגאנצן אנדערש, אונזער הייליגע תורה, אז דו לערנסט א משניות ביסטו מעלה א נשמה, אפילו א זינדיגן מענטש ביסטו מעלה, אז רבי עקיבא האט געטראפן א מענטש וואס ער שלעפט האלץ פרעגט ער אים וואס שלעפסטו אזוי, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת איך בין שוין נישט פון די וועלט געב אכטונג די מלאכי חבלה זאלן דיך נישט שעדיגן, פרעגט ער האסט איבערגעלאזט א קינד זאגט ער יא, געווען א קליין קינד רבי עקיבא האט אים אויפגעזוכט און אנגעהויבן צו לערנען אלף בית און אזוי ווייטער, און. ס'איז דא אסאך מדרשים חלוקים און ראשונים חלוקים צו ער האט געזאגט ברכו את השם המבורך צו ער האט געזאגט קדיש, נישט קיין חילוק באט ביידע האבן אים זייער שטארק מעלה געווען, און נאכדעם איז ער געקומען רבי עקיבא'ן זאגן אין חלום תנוח דעתך, דיין דעת זאל זיין רואיג אזוי ווי דו האסט מיך בארואיגט, סאו. דו קומסט אין שול דו דאווענסט, ליטל דו יו נאו, דו האסט א שליסל מעלה צו זיין דיין טאטענס נשמה, דיין זיידענס נשמה, מעלה צו זיין מענטשן אין דיין שורש נשמה פון הונדערטער און פון טויזענטער יאר צוריק. מיט דעם איז אנדערש די הייליגע תורה ווי א חכמה, ווייל אין די תורה ליגט דאך אויך אלע חכמות, אבער די תורה איז אזוי מקשר, ס'קאנעקט פון אלע עולמות פון אויבן ביז אראפ, דעם אידישע נשמה מיטן אייבערשטן און דעם אייבערשטן מיט די אידישע נשמה, און ס'קען. מיר פאררעכטן אלע תיקונים. חתם סופר זאגט, ווען איינער לערנט תורה לשמה כל העולם כולו כדאי לו. וואס הייסט דאס? שטעל דיר פאר דער כהן בזמן שבית המקדש האט געקענט מאכן א קרבן אינדרויסן? ניין. ס'האט געמוזט, ס'האט יעדע זאך האט א פלאץ ווי מ'האט געשפריצט די בלוט, דאס וואס מ'זאגט אינדערפרי פארן דאווענען. יעדע זאך האט געהאט א פלאץ. שטעל דיר פאר למשל היינט צו ברענגען א קרבן חטאת איז נישט מעגליך, ס'איז נישט דא קיין בית המקדש אונז האמיר נישט קיין אפר פרה אונז זעמיר טמא מ'טאר נישט אריינגיין, טאמער דו לערנסט אבער תורת חטאת כאילו הקריב חטאת קענסט היינט בזמן הזה אפילו אין אמעריקע אן א בית המקדש אין חוץ לארץ ברענגען דעם אייבערשטן א קרבן חטאת און די זעלבע אויכעט אז מ'זאגט די זאכן ונשלמה פרים שפתינו און אזוי ווייטער יעצט ס'שטייט אלה מסעי בני ישראל זיי האבן געצויגן יעצט מ'דארף פארשטיין. וואס האט מען פון דעם וואס די תורה זאגט ארויס אלע מסעות פון די אידן באריכות, יעצט ס'איז דא רש"י, די רמב"ן זאגן אלע פשטים פארוואס. איך וויל ענק נאכזאגן א מורא'דיגן חיד"א. דער חיד"א איז אין זיין ספר פני דוד שרייבט ער ווערטער, הערטס די הייליגע ווערטער וואס ער זאגט, ער זאגט די אלע מסעות איז אז ס'זאל זיין א כפרה פארן דור המדבר. אונז, דורך אונז וואס אונז ליין מיר דאס, על ידי שאנו קורין בזה בכל משך הדורות את המסעות גורמין לדור המדבר לצאת מאפילה לאורה איז מען גורם אז זיי זאלן ארויסגיין מאפילה לאורה ומיגון לשמחה שמתכפר להם חטאתם יום יום דער אייבערשטער איז זיי מכפר יעדן טאג זייער חטא זאגט ער וזה על פי מה שכתב ר' לעזר נחמן פואה זכר צדיק לברכה אז אזוי ווי. דכשם שאמרו חזל שאם אומרים שמועה מפיו, אז מען זאגט נאך א ווארט פון א מענטש וואס ער האט געלעבט אויף די וועלט, שפתותיו דובבות בקבר, כך די זעלבע כשמספרים בגנותו, ווען מען טוט זאגן אין זיין שלעכט וואס ער האט געטון, מצטער האט ער אויף יענע וועלט א צער, ממילא ויש לו כפרה, זאגט ער א מורא'דיג ווארט. ולזה ששנינו ג' מלכים אין להם חלק לעולם הבא ס'איז דא דריי מלכים וואס האבן נישט קיין חלק אויף יענע וועלט זאגט ער כי בסיפור זה וכיוצא יש להם כפרה וכן אמרו חזל און אזוי זאגן די חזל ושם רשעים ירקב היינו שלא להזכיר בשמותיהם פארוואס משום דאם מזכירים שמם אף לרעה הרי יהיה להם איזה כפרה ואינם כדאי לכך אפילו מען זאגט זייער נאמען אויף שלעכטס האבן זיי אויך א כפרה און זענען נישט ראוי אז זיי זאלן האבן א כפרה. און וויל איך ענק זאגן נאך א אינטערעסאנטע בחינה וואס מען געפינט די וואך, שטייט ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפונה, יעצט אלע מפרשים שטעלן זיך פארוואס ביי יהודה שמעון און בנימין שטייט נישט קיין נשיא נאר פון שבט דן און ווייטער. זאגט דער אור החיים הקדוש איך האב געזעהן בשם רבינו ניסן גאון דיהודה לא הצטרך לכתוב נשיא, ביי יהודה האט מען נישט געדארפט שרייבן א נשיא כי ידוע מאז ומתמיד ס'איז געווען באוויסט פון אייביג שכלב נשיא אז כלב איז געווען א נשיא, יעצט שמעון לא היה ראוי לנשיא, שמעון איז נישט ראוי געווען צו זיין א נשיא, ער האט נישט געהאט אין זיין שבט משום מעשה זמרי ווייל זיי האבן דאך געזינדיגט אלץ נשיא האט ער דאך געזינדיגט ממילא האט מען אים דיסקוואליפייד פון צו האבן א און בנימין איז נשיאה געווען אלידד דאס איז אלדד און ער האט זוכה געווען צו נבואה ווי אונז געפין מיר דאך אז ער האט געזאגט משה מת און יהושע מכניס גראדע לויטן תרגום יונתן בן עוזיאל איז ער געווען א האלבער ברודער מיט משה רבינו בשעת ווען יוכבד איז געווען געגעט פון עמרם ער האט זיך דאך פורש געווען ווייל ער האט דאך נישט געוואלט ברענגען קינדער אויף די וועלט ווייל ער האט דאך געזען וואס דא טוט זיך האט זי געזאגט גזירתך קשה משל פרעה דערווייל אין די פאר יאר האט זי געהאט חתונה געהאט און איהר קינד איז געווען אלדד ומידד דאס איז געווען א האלבע ברודער מיט משה רבינו דאס איז נאך געווען פאר מתן תורה מילא עס איז געווען פאר מתן תורה האט ער געמעגט חתונה האבן צוריק מיט זיין ווייב נאכאמאל און כאטשיג זי איז שוין געווען פארהייראט צו איינעם. יעצט, אונז געפין מיר אין זוהר הקדוש אז די כוונה פון די מרגלים פארוואס זיי האבן גערעדט שלעכטס אויף ארץ ישראל ווייל זיי האבן געוואוסט אז אין ארץ ישראל וועלן זיי נישט זיין קיין נשיאים מער, זיי קענען דערשטיין מען זאל נישט אריינגיין אין ארץ ישראל כדי זיי זאלן בלייבן די נשיאים. יעצט כלב בן יפונה איז געווען נשיא פון שבט יהודה, ער איז אויך געווען פון די מרגלים אבער ער האט נישט חושש געווען אויף זיין כבוד און ער האט גערעדט גוטס אויף ארץ ישראל, דאס איז געווען יהודה. יעצט אלידד דאס איז געווען אלדד דאס איז געווען די נשיא פון שבט בנימין ער האט אויך געוואלט אז אידן זאלן וועלן אריינגיין אין ארץ ישראל ווייל ער האט דאך געזאגט נבואה ער האט געזאגט משה'ט טאקע שטארבן אבער יהושע וועט אונז אריינברענגען סאו ס'ווערט נישט פארלוירן ממילא האבן זיי נישט געהאט קיין נשיא סאו יהודה מיט בנימין האט נישט געדארפט קיין נשיא יעצט למעשה שמעון האב איך דיך שוין געזאגט האט נישט געהאט קיין נשיא ווייל ער האט געזינדיגט מיט די מיט די פרשה פון בנות מואב. איז על כפנים, די אלע האבן אלעס געטוהן לשם שמים, ס'האט זיי נישט אינטערעסירט אז כלל ישראל וועט זיי רודפ'ן, און כלל ישראל וועט נישט וועלן אריינגיין אין ארץ ישראל, האט זיי דער אייבישטער באצאלט אז זיי האבן אפילו נישט געדארפט קיין נשיא, זיי זענען אזוי גרויס געווען אז זיי זענען געווען אליינס העכער פון א נשיא, ווייל איינער וואס ער זאגט נבואה. א נביא איז אסאך העכער ווי א נשיא, ס'א פחיתות הכבוד אז מ'זאל רופן א נביא א נשיא. יעצט לאידך גיסא דארף מען וויסן אז ווען מ'טוט ענינים פון כלל זאכן דארף מען זייער וואטשן אז מ'זאל קיינעם נישט באליידיגן און מ'זאל אלעס טון ממש לשם שמים. ס'ווערט געברענגט אין די סדרה די וואך. אז ויתן להם משה, משה האט זיי געגעבן ולחצי שבט מנשה בן יוסף, נאר געגעבן העלפט, זאגט דער מדרש אין דברים רבה פרק ד' פסוק קאפיטל י"ט, דעם טעם פארוואס מען האט געגעבן פאר שבט מנשה העלפט אין ארץ ישראל און העלפט מעבר לירדן, ווייל מנשה האט גורם געווען די שבטים זאלן זיך צורייסן די קליידער, דעמאלטס ווען ער איז אים נאכגעלאפן, איז מנשה געווען דער אחראי אויף יוסף'ס הויז, און ער איז נאכגעלאפן נאך די ברודער וועגן דעם בעכער, ער'ט גורם געווען זאל זיך צורייסן די קליידער, דערפאר האט מען זיין נחלה צוריסן אויף העלפט, און ער האט נאר באקומען העלפט אין ארץ ישראל און די אנדערע העלפט אין חוץ לארץ, אזוי שטייט אין מדרש רבה. יעצט, באמת איז דאך מנשה געווען חף מפשע, ער האט נישט געוואוסט וואס יוסף הצדיק האט אונטערגעשטעלט, ער איז געגאנגען מקיים זיין מצוות כיבוד אב, ס'איז אים. גאנץ נישט בייגעפאלן וואס דא גייט פאר, און זיי האבן זיך צוריסן די קליידער, ווייל זיי האבן דאך נעבעך פארקויפט יוסף הצדיק, זיי האבן נעבעך געטון אן עוולה פאר יוסף הצדיק, נו פארוואס קומט זיך אים אזא עונש? דארף מען אבער וויסן אז מ'איז מצער א מענטש און מען מיינט עס נישט לשם שמים, כאטשיג מען טוט מיט דעם א מצוה, און כל שכן נאך ווען ס'איז נישט קיין מצוה, און טאמער איז ער סתם אזוי גורם פאר יענעם קאפ ווייטאג, ווי ווייט זיין עונש וועט זיין אויף יענע וועלט, כ'האב געזען. אין א ספר אז אין צייט פון רמבן איז געווען א איד וואס האט מלשין געווען די גאנצע שטאט פאר די רעגירונג, דער דין פון אזא מענטש איז מורידין אותו ולא מעלין, דער הייליגער רמבן האט געזאגט פאר'ן גבאי'ן פונעם שטאט אז ווען ער גייט זיך באדן און טובל'ען אין טייך באדן מ'פלעגט זיך גיין באדן זומער זאל מען זעהן אז מען זאל אים דערטרענקען, כדי ער זאל האבן א דין ווי א מלשן. כ'האב ענק שוין געזאגט, אמאליגע בית דינ'ס פלעגן האבן א בית דין שטיבל, כ'האב ענק געזאגט אין דייטשלאנד איז דא א גאנצער בית החיים פאר ס ס נסקלים און נשרפים, און נאך א בית החיים פאר הרג נהרגים און נחנקים. מען האט אמאל דן געווען דיני נפשות, אנדערש האט א בית דין נישט געקענט אויסהאלטן. כ'מיין, מען האט דאך געמוזט פירן א שטאט אין ארדענונג. בקיצור. דער שליח פון רמבן האט געטון אזוי ווי ער האט געהייסן, יעצט תיכף נאכדעם איז דער שליח אויכעט געשטארבן, ס'איז געווען א פלא פאר יעדן מ'איז געגאנגען פרעגן דעם רמבן, דו האסט דאך אים געשיקט, פארוואס איז ער געשטארבן? האט ער געזאגט, ווייל ער האט אויך הנאה געהאט ווען ער האט אים געהארגעט ווייל ער האט אים אויכעט איינגעווייקט, ער האט אים אויכעט מלשין געווען, ממילא האט ער עס געטון מיט א שמץ פון הנאה פאר נקמה און אכזריות פאר זיך. זיך. ממילא איז דאס נישט געווען קיין מצוה, מען האט אים דן געווען אין הימל, אזוי ווי א רוצח, אזוי ווי ס'שטייט אין משנה על דאטפת אטפוך. דאס איז א מורא'דיגער מוסר השכל וואס מען דארף זיך אראפ לערנען. יעצט איך וויל אבער זאגן פארן עולם, דאס איז אלץ געזאגט געווארן ווען ס'איז געווען א שטאטס רב און די שטאטס רב האט גענומען קער, אבער היינט אז ס'איז נישט דא קיין שטאטס רב, פארקערט, ס'דא אלע רבנים אין די שטאט זענען חזירים, פראו חזירים און בעקן חזירים, און ווען מ'נעמט זיך ווען נישט אהער אינאיינעם, און מ'שלאגט זיך ווען נישט, וואלט כלל ישראל חלילה נישט געהאט קיין תקומה, ס'וואלט געוען איין שטיק זנות. סאו דאס דארף מען אייביג געדענקען, מען אפילו ווען מען טוט, טוט גרויסע מצוות, מען טוט גרויסע זאכן, מוז דאס אבער זיין לשם שמים, ס'קען נישט זיין אז דו זאלסט האבן אייגענע אינטערעסע ווייל ער האט דיך מלשין געווען וועגן דעם ביסטו אים אינטערעסירט צו הרג'נען. ס'ווערט געברענגט, דער חפץ חיים ברענגט עס אין זיין ספר שם עולם צום סוף, אז ער ברענגט א מעשה פון דעם ווילנער גאון, דער ווילנער גאון האט זיך אמאל מקבל געווען ער גיין אין גלות, און ער האט געדינגען א א איד וואס ער האט געדרייווט דעם וואגן, בקיצור איינמאל האט זיך דער וואגן אביסל אראפגעגליטשט פון וועג, און ס'איז ארויפגעגאנגען אויף א שיינעם גארטן פון א פריץ, עס איז געווען מורא'דיג שיין, און עס האט עס אפגעהארגעט די גאנצע שיינע פלאוערס, בקיצור דער גוי איז גראד ארויסגעקומען און איז נאכגעלאפן שנעל דעם וואגן און ער האט אים געכאפט, בקיצור ער איז געגאנגען און האט אנגעהויבן צו געבן מכות פארן גרא, פארן הייליגן ווילנער גאון, פארוואס האסטו נישט אבאכט געגעבן אויף דיין פערד, זאגט דער חפץ חיים, דער גרא האט דאך אים געקענט זאגן, וואס הייסט איך האב נישט אבאכט געגעבן, איך בין דען דער דרייווער? קוק די דרייווער, ער איז דאך דער, ער האט נישט אבאכט געגעבן זיך איינצודרייען געהעריג, אבער ער האט זיך מתחזק געווען, ער האט גארנישט געזאגט, דער גוי האט געהייסן ער זאל באצאלן דעם שאדן, האט ער באצאלט, און ער האט אים נאך ווייטער געשלאגן, און דער גרא האט ווידער גארנישט געזאגט, ווען ער איז אהיימגעקומען דער גרא און ער האט פארציילט די מעשה, האט מען אים געפרעגט פארוואס האסטו גארנישט געזאגט, זאגט ער איך וועל דיר זאגן זייער. פשוט, ווען איך זאג עפעס וואלט איך געווארפן דעם שולד אויפן בעל עגלה, האב איך דאך א דין ווי א מלשן, יעצט דער בעל עגלה מן הדין איז ער פטור, און אפילו ווען ער איז יא חייב איז ער נישט חייב קיין שלעק, דארף מען אים געבן פשוט ער זאל באצאלן, און נאכדעם טאמער איך וואלט ווען, אזוי זאגט דער ווילנער גאון, טאמער איך וואלט ווען אים אריין געפירט און וואלט גערעדט אויף אים לשון הרע, וואלט איך נאך מיין טויט געדארפט מגולגל ווערן אין א הונט, געהאט וואס ער בילט, א כלב נובח, אזוי ווי ס'שטייט די וואך אין חומש, ווייל דאס איז דער עונש פאר די וואס רעדן לשון הרע, און מיין גאנצע תורה און מיין גאנצע מצוות וואלט מיך נישט געקענט אפהיטן אז איך זאל נישט מוזן נאכאמאל גלגול ווערן ווייל כ'האב גערעדט לשון הרע. האט דער חפץ חיים לאזט אויס אין זיין ספר אז דאס האט ער אליין געהערט פונעם בעל חוסן ישועות וואס ער האט עס געהערט פון ר' דוד טעבל וואס ער האט עס אליין געהערט, פונעם הייליגן ווילנער גאון. דאס איז, מען דארף זיך ארויסלערנען פון די וואך, ס'שטייט ויקרא לה נובח בשמו, איז וואס הייסט נובח בשמו? ס'ווערט געברענגט פון חידא אז ווען איינער רעדט לשון הרע, קודם כל ווערט ער מגולגל אין א הונט, און זיין מזונות איז זייער ווייניג, אזוי ווי א שלאנג וואס זיין ס'איז נתמעט געווארן זיין פרנסה. און אויכעט מען ווייסט דער וואס ער רעדט לשון הרע אפילו ער איז נאכנישט מגולגל געווארן א הינט ער פארלירט דאס געלט, און נאכדעם די צווייטע זאך איז ווען איינער רעדט לשון הרע איז ער אזוי ווי א כופר בעיקר, און ס'ידוע די קליפות פון כלב בלאדן איז געווען די קליפה אז בל אדון איז חלילה נישט דא קיין באשעפער, און ער האט געהייסן כלב בלאדן ווייל ווער ס'רעדט לשון הרע ווערט מגולגל אין א הינט, און ס'קען זיין אז דאס איז דער טייטש פון פסוק אויכעט, ס'שטייט ויקרא לה נובח בשמו נובח אז ער האט נישט קיין. שפּייז, ווייל ער ווערט מגולגל אין אַ הונט, און בשמו, ער הייסט אַזוי ווי די קליפּה פונעם הונט, אַזוי ווי כלב בלאדן. אַזוי שטייט אין נחל קדומים פונעם חידא. סאָ ווען דער עולם וועט ווייניגער רעדן לשון הרע אהרן זלמן לייב זאָליקאָ, שמואליקאָ, מיט אהרן אַרוינים, וועט אויפהערן צו מכנה זיין שם חברו, שם גנאי לחברו. אפשר וועט דער אייבערשטער רחמנות האָבן אויף אונז און עט אונז געבן אַביסל מער פּרנסה. ווייל ס'איז דאָך גע. פערליך די מצב הפרנסה. יעצט אזוי ווי אונז האבן דאך געלעבט אזויפיל יארן אין באליידיגן און מבזה זיין איינער דעם צווייטן, דארף מען וויסן אז דאס איז אלעס אזוי ווי רציחה, ס'שטייט ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה, ס'אמאל געפארן א ראש ישיבה אויף נאך געלט אויף אמעריקע, און ער האט געטראפן רבי אהרן קוטלער, און ער זאגט אים ראש ישיבה טייערע איך האב גארנישט געמאכט, אזוי זאגט דער ראש ישיבה פאר רבי אהרן קוטלער, זאגט ער אים דו האסט געדארפט קומען אויף אמעריקע נישט נאך געלט נאר דו האסט געדארפט גיין אין גלות, ווייל דו האסט מסתם פארשעמט אמאל א בחור און ארויסגעווארפן א בחור, און דאס איז געהעריג הלבנת פנים, ס'איז אזוי ווי רציחה וואס מ'איז חייב בשוגג גלות. און די זעלבע אויך, אונז האמיר אזא מנהג אז יעדער איינער ווען ס'איז מבזה איינער דעם צווייטן, האב איך געטראפן אין פלא יועץ אין ערך גלות, שרייבט ער אזוי, אם יצטרך אדם להיות גולה ממקומו, אז א מענטש דארף גיין אין גלות, או בשביל התורה אדער וועגן די תורה, ער דארף גיין לערנען, און ער גייט אוועק פון זיין פלאץ או שהולך בדרכים בעבור פרנסתו כדרך התגרין, ער מוז גיין ארום פעדלען, איז טוב לגבר שיכוון, איז גוט אז דער מענטש זאל מכוון זיין וישפוך שיח ער זאל אויסרעדן זיין געשפרעך שיהא חשוב לו הדרך ההיא בשביל גלות, אז ס'זאל זיין אזוי ווי ער איז געגאנגען אין גלות, ושיהי' מקבל גזירת שמים באהבה, און ער איז מקבל דעם גזירת שמים באהבה להיות גולה לכפרת עוונות, כמו שאמרו חזל גלות מכפרת עוון. גלות איז מכפר די זינד. ויש אדם שעוקר דירתו מבית לבית, א מענטש דארף אמאל איבערמופן פון איין דירה צו די צווייטע, וחשוב גלות, גם כן יכוון לזה. זאל ער מכוון זיין אז דאס זאל זיין א כפרה, טאמער ער האט געטוהן עבירות אדער האט איינעם פארשעמט און ער דארף גיין אין גלות, זאל דאס זיין אזוי ווי ער איז געגאנגען אין גלות. זאגט ער ווייטער, שהרי אמרו חזל אז די חזל זאגן דמה שאנו גולים בחג הסוכות מבית לסוכה דאס וואס אונז גיימער ארויס פונעם הויז צו די סוכה, הוי לנו לגלות מכפרת עוון איז אזוי ווי גלות וואס איז מכפר די עבירות. וכן זאגט ער כשהולך מביתו לבית הכנסת או לבית המדרש, ער גייט צום שול אדער צום בית המדרש וקשה עליו מאוד ביום סגריר ונושא צינה, ס'דא אבער א הייסער טאג אדער א קאלטער טאג אדער א רעגנדיגער טאג, או שיושב כל הלילה בבית המדרש ער זיצט א גאנצע נאכט אין בית מדרש, ואינו יושב בישיבה ער זיצט נישט. זיצנדיג ושוכב און ער ליגט נישט כמו בבית, וכן בערבי פסחים ערב פסח שמפנים הבית בעבור בדיקת חמץ איבערגעקערט דאס גאנצע הויז וועגן בדיקת חמץ ומושיבין את הבעל הבית בין תנור וכיריים מ'זעצט דעם בעלעבאס זאל זיצן צווישן דעם אויבן דארט יקבל הכל באהבה ושמחה, ויכוון זאל מכוון זיין לשם גלות מכפרת עוון, א מורא'דיגע זאך דאס, א מורא'דיגע דערהער. און נאך זייער א הייליגע זאך געפין מיר די וואך אין חומש, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו, אז נאכדעם ווען דער כהן גדול שטארבט דעמאלטס קען מען אים, קען מען צוריק, קען ער צוריק קומען אין די שטאט דער וואס האט געהארגעט א נפש בשוגג? זאגט די משנה מסכת מכות דף י א עמוד א', לפיכך אמותיהם של כהנים, די מאמעס פון די כהנים גדולים מספקין להם מחיה וכסות, זיי האבן זיי געברענגט צו עסן און צו שלאפן פון אלעם גוטן, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. שטעלט אייך פאר וואס דאס הייסט מתפלל זיין, ווי שטארק דער כח התפילה איז. דער איד איז אין צער, ער זיצט נעבעך אין ערי מקלט, בעט ער אז דער כהן גדול זאל שטארבן, און די מאמע פונעם כהן גדול האט מורא געהאט, איז אים געגאנגען ברענגען צו עסן און אלעס גוטס, ער זאל האבן פון אלעם גוט. דאס איז די געוואלדיגע תפילה, די כח פון תפילה. ס'ווערט געברענגט אין מדרש תנחומא. אין פרשת מקץ, צריך אדם להשכים לתפילה, א מענטש דארף אויפשטיין פרי צום דאווענען, שאין לך גדולה מן התפילה, ס'איז נישט דא גרעסערס פון תפילה, תדע א ראיה וועל איך דיר ברענגען שהרי משה רבינו נגזר עליו שלא להכנס לארץ ישראל ולא לראותה, די אייבערשטער האט נישט געוואלט נישט ער זאל אריינגיין און נישט ער זאל עס זען, ועל שהרבה בתפילה כתוב בו ויראהו השם את כל הארץ, ער האט אסאך געדאווענט האט אים דער אייבערשטער געוויזן דאס לאנד, דאס איז אין דברים ל' ד. ואמר ר' אלעזר גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, ס'גרעסער תפילה מער פון מעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, קיינער איז נישט געווען גרעסער אין מעשים טובים מער פון משה רבינו ואף על פי כן לא נענה אלא בתפילה איז ער גענטפערט געווארן נאר מיטן דאווענען. און אין מדרש רבה אין ואתחנן שטייט אמר רבי עקיבא בעת ההיא לאמר, ס'שטייט אינעם פסוק בעת ההיא לאמר זאגט רבי עקיבא לאמר לדורות. שיהו מתפללים בשעת צרה, מען זאל מתפלל זיין בשעת צרה, שהרי משה אף על פי שנאמר לו, שנאמר לו, לא תעבור את הירדן הזה, התחיל מתחנן האט ער זיך אנגעהויבן צו בעטן, ללמדך שכח התפילה ביכולתו לשנות את הגזירה, ואילו אלמלא שאמר לו ה' ווען דער אייבערשטער וואלט אים ווען נישט געזאגט אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה והיה מוסיף עוד תפילה אחת אויף די פינף הונדערט און פופצן תפילות כמנין ואתחנן היה גם כן נכנס ל. ארץ ישראל. און ס'שטייט אויכעט אין פון רבינו בחיי אין זיין ספר כד הקמח אז די כח התפילה איז אזוי גרויס אז ס'קען מבטל זיין אלע גזירות. א ראיה פון חזקיהו המלך, דער אייבישטער האט אים צוגעגעבן פֿופֿצן יאר ווייל ער האט מתפלל געווען, זאגט אים דער אייבישטער, הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה. זאגט דער כד הקמח אז די מילה, די ווארט יוסף, איז מורה ווייזט אויף א זאך וואס אפילו נישט געווען נאך פאר די קראנקהייט פאר אים באשערט, און אויך אין מדרש אין בראשית רבה שטייט פרשת ויצא אז יעדער איינער האט געזאגט אז די גרויסע זיין פארן גרויסן די קליינע פאר די קליינע, דאס מיינט מען אז לאה וועט חתונה האבן מיט עשו און רחל מיט יעקב.
איז לאה געגאנגען זיך געוויינט, רבונו של עולם יהי רצון ס'זאל זיין דיין ווילן שלא אפול בגורלו של רשע, איך וויל נישט אריינפאלן אין גורל פון א רשע, האט דער אייבערשטער געהאלפן אמר רב הונא קשה התפילה שמבטלת את הנגזר ולא עוד, נישט נאר ס'האט מבטל געווען די גזירה, נאר זי איז נאך געגאנגען פאר איר שוועסטער אויך. סאו ווען מ'פארט ארויס אין קאנטרי די לענ די צוויי חדשים איז נישט מסודר, ס'איז דא מאסקיטן, ס'איז דא א סקאנק אונטער די באנגעלאו, ס'רעגנט אריין, ס'איז הייס, ס'האט אלע פראבלעמען, דארף מען אינזין האבן רבונו של עולם איך בין מקבל אויף מיר גלות טאמער כ'האב עפעס געזינדיגט און איך דארף אפקומען גלות זאל דאס מכפר זיין אז איך זאל אפקומען פון דעם אלעם. שומר אמונים זאגט אויף א פלאץ אז א מענטש זאגט נישט אז איך בין מקבל די אלע שווערע גזירות מיט די אלע צרות און ער נעמט עס נישט אן באהבה איז אי ער גייט עס דורך און אי ס'העלפט אים נישט פאר זיין תיקון הנפש. ער זאגט אפילו א גאנצע תפילה וואס מען זאל זאגן אז איך נעם עס אן באהבה און אזוי ווייטער. עניוועי דער אייבערשטער זאל העלפן אן דעם שבת בענטשט מען חודש אב ס'זאל שוין זיין נתהפך די אלע צרות מיגון לשמחה מאפילה לאורה און דער אייבערשטער זאל אונז שוין שיקן משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן בקרוב ממש. א גוט שבת.